השלמת פרשת בהעלותך, מען האלט קאפיטל י', פסוק ד', די תורה האט געזאגט אז מען זאל מאכן צוויי טראמפייטערס פון זילבער, און דאס וועט זיין צאמצורופן דעם עולם, און אויכעט א סימן אז די מחנות זאלן זיך ציען. אין פסוק ג' איז געשטאנען אז ווען מען וועט בלאזן מיט צוויי חצוצרות דורך צוויי כהנים דעמאלטס וועלן זיך פארזאמלען די גאנצע געמיינדע צום טיר פון אוהל מועד, זאגט דער פסוק ד' ואם באחת יתקעו, און אויב זיי וועלן בלאזן מיט איין טראמפייטער, וואס די יתקעו איז טאקע א לשון רבים אבער ס'מיינט נאר איין כהן האט געבלאזן מיט איין טראמפייטער, די לשון רבים גייט נאר ארויף אויף יעדע מאל וואס מ'וויל צאמרופן די נשיאים, ס'איז געווען מערערע מאל וואס דאס האט פאסירט, ונועדו אליך הנשיאים, דעמאלטס זאלן זיך פארזאמלען צו דיר די הויפטן, ראשי אלפי ישראל, די הויפטן, די פירער פון די טויזנטער אידן. זאגט רש"י ואם באחת יתקעו איז סימן למקרא הנשיאים שנאמר ונועדו אליך הנשיאים ואף הן און אויך זייער יעידתם זייער באשטימטע פלאץ וואו זיי דארפן זיך צאמקומען אל פתח אוהל מועד איז ביים טיר פון אוהל מועד אפילו ס'שטייט נישט ארויס אין פסוק ומגזירה שוה הוא בא בספרי אין ספרי לערנט מען דאס ארויס פון א גזירה שוה ס'שטייט

די דריטע און די פערדע מאל וואס מען האט געבלאזן ביי די מחנות וואס האבן גערוהט אויף מערב און אויף צפון, ער געבט עס אזוי ענדיג צו אז דארט זאל מען אויכעט בלאזן פאר יעדע פון די מחנות זאל מען עקסטערע מאכן א תקיעה תרועה ותקיעה, דאס איז די פשוטע פשט אין פסוק, אבער אין ספרי איז דא א שיטה אז פאר די לעצטע צוויי מחנות האט מען נישט געבלאזן. יש אומרים בכלל נישט געבלאזן, אזוי שטייט אין חזקוני, אז נאר פאר די ערשטע צוויי מחנות האט מען געבלאזן צוליב די כבוד פון די משכן וואס איז געגאנגען נאך די ערשטע צוויי מחנות, און יש אומרים אז מען האט יא געבלאזן ביי די לעצטע צוויי מחנות אויך, אבער נאר איין מאל תקיעה תרועה תקיעה פאר אלע ביידע מחנות צוזאמען, און נישט מען האט נישט געמאכט קיין עקסטערע שאלונג פאר די בני דן וואס זיי זענען געצויגן זיך צום לעצט ווי די פנים יפות איז מסביר דעם טעם אז די משכן האט זיך דאך געצויגן צווישן די מחנות אזוי געשטאנען אין פרשת במדבר אז ס'דארף זיין בתוך המחנות און די סדר איז געווען ווי מ'עט זעהן אין די פסוקים און רש"י אז נאכדעם וואס דגל מחנה יהודה האט זיך אנגעהויבן צאמנעמען צאמקלויבן צום ציען האבן די בני גרשון און די בני מררי צענומען די משכן און זיי האבן זיך געצויגן צוזאמען מיט די מחנה יהודה. און די בני קהת האבן אויסגעווארט ביז די בני ראובן האבן זיך געצויגן, און זיי האבן זיך געצויגן נאך די בני ראובן. זאגט די פנים יפות אז פאר די בני ראובן האט מען געדארפט בלאזן ווייל דאס האט געמאכט א סימן אז די בני גרשון און בני מררי האבן שוין געענדיגט צאמנעמען די משכן, און זיי האבן זיך שוין אנגעהויבן ציען, און יעצט איז געקומען די צייט פאר די בני ראובן, און פאר די בני אפרים האט מען אויכעט געדארפט מאכן א סימן ווען זיי דארפן זיך ציען, נאכדעם וואס די בני קהת זענען פארטיג געווארן, און זיי האבן זיך אנגעהויבן רוקן פון פלאץ, דעמאלטס האט מען געבלאזן אז די בני אפרים זאלן וויסן אז זיי קענען זיך שוין אויכעט אנהייבן צו ציען, די בני ראובן האבן זיך געצויגן נאך גרשון און מררי, און די בני אפרים נאך די בני קהת, די בני קהת האבן אויסגעווארט אביסל, מען האט געדארפט געבן א געלעגנהייט פאר די בני גרשון און מררי אויפצושטעלן די משכן אויף דעם נייעם רו ארט, ביז די בני קהת קומען אן מיטן ארון, ס'פאסט זיך נישט צו שטיין מיטן ארון און ווארטן, ביז די משכן ווערט אויפגעשטעלט האבן זיי אויסגעווארט א שעה צוויי ביז זיי האבן זיך געצויגן און ווען זיי האבן זיך געצויגן דעמאלטס האט מען געבלאזן נאכאמאל פאר די בני אפרים אז זיי זאלן אנהייבן צו גיין אבער צווישן די בני אפרים און די בני דן האט נישט אויסגעפעלט צו מאכן קיין שום סימן דער אבן עזרא זאגט נאך מער אז מען האט נישט געקענט אפילו בלאזן פאר די בני אפרים און די בני דן, ווייל די כהנים וואס האבן געבלאזן מיט די טראמפייטערס, ווי די פסוק זאגט ווייטער, ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצוצרות, זיי זענען שוין נישט דארטן געווען. די בני אהרן, צוזאמען מיט די בני קהת, האבן זיך געצויגן, ווען די ארון האט זיך געצויגן, נאך די מחנה בני ראובן, קומט אויס אז זיי זענען שוין בכלל נישט דארטן געווען, ווען די בני אפרים און די בני דן האבן זיך געצויגן, און דערפאר האבן זיי נישט געקענט דעמאלס בלאזן.

קען איך ווען צוזאמשטעלן און זאגן אז פונקט ווי איך לערן ארויס איינס פון די אנדערע מה מקרא העדה תוקע בב' כהנים ובשתיהן שנאמר ותקעו בהן אז ווען מען רופט צוזאם די עולם האבן צוויי כהנים געבלאזן מיט צוויי טראמפייטערס אף מסע המחנות בשתיהן, אויכעט ווען מען וויל אז די מחנות זאלן זיך ציען דארף מען בלאזן מיט צוויי חצוצרות דורך צוויי כהנים.

און מאכן ציען די מחנות, די איינציגע סימן וואס וועט זיין, וועט זיין צו קוקען אויב די וואלקן האט זיך אויפגעהויבן, אויב מען זעט אז די וואלקן איז אויפן פלאץ, העכער די משכן, וועט מען וויסן אז מען דארף זיך נאר צאמקומען, און אויב מען זעט אז די וואלקן האט זיך אויכעט אפגעטוהן וועט מען וויסן אז יעצט דארף מען זיך ציען, אבער פון די חצוצרות וועט נישט זיין קיין שום נפקא מינה, תלמוד לומר פאר דעם זאגט די פסוק דא ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו, לומר צו זאגען שאין תרועה למקרא העדה,

פסוק ח', ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצוצרות, די קינדער פון אהרן די כהנים זיי זאלן בלאזן מיט די טראמפייטערס, והיו לכם, און זיי זאלן זיין צו ענק לחוקת עולם, צו א געזעץ אויף אייביג לדורותיכם, צו ענקערע דורות, זאגט רש"י ובני אהרן יתקעו במקראות ובמסעות הללו, ביי די אויבן דערמאנטע רופונגען און ציאונגען, זאלן די בני אהרן זיין דיע וואס זיי בלאזן. פסוק ט', ווען נאך, דארפן די בני אהרן בלאזן, לחוקת עולם לדורותיכם, ווען וועט אויסקומען נאכאמאל צו בלאזן? וכי תבואו מלחמה בארצכם, ווען עטס וועטס קומען א מלחמה אין ענקער לאנד, איז דאך אביסל שווער צו פארשטיין, לכאורה וואלט געדארפט שטיין וכי תבוא מלחמה בארצכם, ווען ס'וועט קומען א מלחמה אין ענקער לאנד, אדער אויב מען וויל רעדן ווען די אידן וועלן גיין אין מלחמה, אזוי ווי ס'איז משמע פון וכי תבואו מלחמה, וואלט געדארפט שטיין בארץ אויביכם, שטייט טאקע אין ספרי אז דאס גייט ארויף אויף ביידע זאכן, סיי וכי תבואו מלחמה אז עטס וועטס קומען אין א מלחמה צו א אנדערע לאנד, און סיי אז ס'וועט קומען א מלחמה בארצכם. די חזקוני זאגט אז מ'טרעפט ביי מלחמה א לשון רבים, ממילא כי תבואו מלחמה קען מיינען אז ס'איז געקומען א מלחמה צו ענקער לאנד. די תרגום טייטשט כי תבואו ווען עטס וועטס קומען אין א מלחמה. על הצר הצורר אתכם, אויף דער פיינט וואס טוט ענק אונטערדרוקן, והרעותם בחצוצרות זאלט עטס אויך שאלן מיט די טראמפייטערס, ונזכרתם לפני השם אלקיכם וועט עטס געדענקט ווערן פאר ענקער באשעפער, ונושעתם מאויביכם און עטס וועטס געהאלפן ווערן פון ענקערע פיינט. וויאזוי ווערט מען דערמאנט פארן אייבערשטן מיט די חצוצרות? זאגט דער אבן עזרא, פשוט מיט דעם וואס מען פאלגט אויס וואס דער אייבערשטער האט געהייסן בלאזן אז מען טוט די מצוה, מיט דעם אליין ווערט מען געדענקט לטובה. און צווייטנס אז די קול שופר די קול חצוצרות טוט מעורר זיין די מענטש אז ער זאל תשובה טון, ממילא אז די מענטש טוט תשובה האבן זיי שוין זכותים צו באזיגן די מלחמה. דער בכור שור זאגט אז דאס האט א המשך מיט די קומענדיגע פסוק. וויבאלד וביום שמחתכם ובמועדיכם יעדע מאל מען האט געמאכט די קרבנות פונעם ציבור פלעגט מען בלאזן מיט די חצוצרות, איז ווען מען וועט בלאזן מיט די חצוצרות ביי די מלחמה וועט דער אייבערשטער געדענקען די קרבנות וואס עטס מאכטס און אין זכות פון די קרבנות וועט עטס געהאלפן ווערן פון ענקערע פיינט. פסוק י', וביום שמחתכם, אין די טאג פון ענקער פרייד, וואס שטייט אין ספרי אז דאס גייט ארויף אויף שבת, און א צווייטע שיטה דאס גייט ארויף יעדע מאל וואס מען איז מקריב די קרבן תמיד, יעדן טאג, ובמועדיכם און אין ענקערע ימים טובים, ובראשי חדשיכם, אין די ראשי חדשים ענקערע, ותקעתם בחצוצרות, זאלט עטס אויכעט בלאזן מיט די טראמפייטער על עולותיכם, ווען מען מאכט די קרבנות עולה, ועל זבחי שלמיכם, און אויף ענקערע קרבנות שלמים. וועלכע קרבנות שלמים רעדט מען דא? מען רעדט פון א זבחי שלמי ציבור, אזוי ווי די עולה פונעם פסוק רעדט מען פון א קדשי קדשים, די זעלבע זאך די שלמים רעדט מען ווען עס איז א קדשי קדשים וואס דאס איז נאר די שלמי עצרת, יום טוב שבועות האט מען געברענגט א שלמים וואס האט באלאנגט פארן ציבור, און די ענין פון בלאזן בשעת מען איז מקריב די קרבנות, זאגט דער אבן עזרא אז דאס איז כדי די אידן זאלן הערן אז יעצט מאכט מען זייער קרבן, און זיי זאלן אינזין האבן זייער הארץ צום אייבערשטן, והיו לכם לזכרון לפני אלקיכם, דאס וועט זיין צו ענק פאר א געדענקעניש פאר'ן אייבערשטן ענקערע, אני ה' אלקיכם, איך בין ענקער באשעפער. זאגט רש"י על עולותיכם בקרבן ציבור הכתוב מדבר, ווייל מען שטעלט עס צו צו די שלמים, פונקט ווי די שלמים רעדט מען דאך דא פון א זבחי שלמי ציבור ווי מען לערנט עס טאקע ארויס פונעם עולה, די זעלבע זאך די עולה רעדט מען אויך דא פון א זאך וואס איז קבוע לו זמן, וואס דאס איז די קרבנות עולה וואס די ציבור ברענגט. אני ה' אלקיכם מכאן למדנו מלכיות עם זכרונות ושופרות, פון דא לערנט מען ארויס אז ווען מען זאגט פסוקים פון זכרונות און שופרות זאל מען אויכעט זאגן פסוקים פון מלכיות, שנאמר ותקעתם און דא אין פסוק שטייט ותקעתם, הרי שופרות, לזכרון, זה זכרונות, אני ה' אלקיכם, זו מלכיות, און פון דא לערנט מען ארויס אז יום טוב ראש השנה ווען מען זאגט פסוקים פון זכרונות און שופרות, ווי מען האט ארויסגעלערנט אין פרשת אמור פון זכרון תרועה, איז הגם דארט אין פסוק שטייט נישט קיין ווארט פון מלכיות, לערנט מען ארויס פון דא אז מען דארף אויכעט זאגן מלכיות. און כאטשיג די אני ה' אלקיכם וואס פון דעם לערנט מען ארויס מלכיות שטייט צום סוף פון פסוק, האבן חזל מקדים געווען מלכיות פאר זכרונות ושופרות ווייל אזוי איז די סדר אז מען דארף קודם אויפנעמען דעם קעניג אויף זיך און נאכדעם קען מען בעטן צו ווערן געדענקט פאר אים לטובה דורכן שופר. פסוק י"א ויהי און ס'איז געווען בשנה השנית אין די צווייטע יאר פון יציאת מצרים בחודש השני אין די צווייטע חודש אייר בעשרים בחודש אין די צוואנציגסטע טאג פונעם חודש נעלה הענן מעל משכן העדות ס'האט זיך אפגעטון די וואלקן פון אויף דעם משכן העדות זאגט רש"י בשנה השנית בחודש השני נמצאת אתה אומר שנים עשר חודש צוועלף חדשים חסר עשרה ימים, ווייניגער צען טעג, עשו בחורב האבן זיי פארברענגט אין חורב, וואס דאס איז ביי די בארג סיני, אין מדבר סיני, שהרי בראש חודש סיוון חנו שם, ראש חודש סיוון פונעם ערשטן יאר האבן זיי דארטן גערוהט, ולא נסעו און זיי האבן זיך נישט אוועקגעצויגן עד עשרים באייר לשנה הבאה, ביז כ' אייר פונעם קומענדיגן יאר. די ענין פון דעם וואס די פסוק וויל דא ארויסברענגען זאגט דער מהרל אז דער אייבערשטער האט זיך געפירט מיט אידן כביכול אזוי ווי א שנה ראשונה פארפאלק, וואס עס שטייט אין פסוק נקי יהיה לביתו שנה אחת, א גאנצע יאר דארף מען זיין אין שטוב, נישט ארויסגיין אין מיליטער, נישט אוועק גיין, ממילא איז כמעט א גאנץ יאר איז מען געוועצן דארט אויף דעם איינעם ביי סיני ביי די מדבר סיני, און דער אייבערשטער האט זיך כביכול משתעשע געווען מיט די קהל קדושים מיט אידישע קינדער. איי וויאזוי האט מען זיך געקענט אוועקציען כ' אייר? זאגט ער וויבאלד ס'איז שוין אדורכגעגאנגען צוויי דריטל פון די לעצטע חודש האט דער אייבישטער געוואלט אז מ'זאל זיך ציען מיט די דגלים וואס דאס איז געווען די שענסטע און די באקוועמסטע אופן פון זיך ציען וואס מ'האט זיך געצויגן מיט א געוואלדיגע כבוד אזוי ווי די מלאכי מעלה און ס'איז געווען זייער א באקוועמע נסיעה, קיינער האט זיך נישט אנגעשטרענגט, די וואלקענעס האבן געפירט דעם עולם, ממילא דאס איז געווען א חלק פון די שנה ראשונה געפראוועכטס אז מ'איז געגאנגען אויף א נסיעה, איז וויבאלד ס'איז שוין אדורך צוויי דריטל פון די צוועלפטע חודש, האט דער אייבערשטער געוואלט יעצט אויך מאכן א שטיקל נסיעה נאך אריין אין די שנה ראשונה, און דאס איז געווען די ערשטע רייזע וואס מ'האט זיך אוועקגעצויגן פון מדבר סיני. פסוק י ב, ויסעו בני ישראל למסעיהם, די אידן האבן זיך געצויגן לויט זייערע ציאונגען, לויט די אופן וויאזוי זיי האבן זיך אויסגעשטעלט, ווי ס'שטייט ווייטער ערקלערט אין די פסוקים, ממדבר סיני, פון מדבר סיני האבן זיי זיך אוועקגעצויגן, וישכון הענן במדבר פארן, די וואלקן האט גערוהט אין מדבר פארן. זאגט רשי למסעיהם, כמשפט המפורש למסע דגליהם אזוי ווי די דין וואס עס שטייט ארויסגעשריבן ביי די דגלים מי ראשון ומי אחרון ווער ס'זאל זיין ערשט און ווער ס'זאל זיין לעצט, במדבר פארן שטעלט זיך רשי דא קוקט אויס אז פון מדבר סיני האט מען גערוהט אין מדבר פארן, דערווייל אין פרשת מסעי שטייט נישט דערמאנט קיין ווארט פון מדבר פארן, דארט שטייט אז פון מדבר סיני האט מען זיך געצויגן און גערוהט אין קברות התאוה, און פון קברות התאוה שטייט דא אין די פסוקים שפעטער האט מען זיך געצויגן צו חצרות און פון חצרות האט מען זיך געצויגן קיין מדבר פארן ממילא וויאזוי שטימט עס זאגט רשי קברות התאוה במדבר פארן היה מדבר פארן איז א שם הכולל פאר די גאנצע געגנט אין דעם מדבר פארן איז געווען א פלאץ וואס האט געהייסן קברות התאוה ס'איז געווען א פלאץ וואס האט געהייסן חצרות און רתמה ס'איז געווען פארשידענע געגנטער אין מדבר פארן אליינס ושם חנו ממסע זה דארט אין קברות התאוה וואס איז א טייל פון מדבר פארן, דארט האט מען גערוהט פון די ציאונג. פסוק י ג, ויסעו בראשונה, דא האבן זיי זיך געצויגן צום ערשטן מאל על פי השם, דורכן באפעל פונעם אייבערשטן ביד משה, דורך משה רבינו, דאס מיינט אז מען האט געבלאזן מיט די חצוצרות, נאכדעם וואס מען האט געזען דעם סימן אז די וואלקענעס האבן זיך אפגעטון, פסוק י ד, ויסע דגל מחנה בני יהודה בראשונה לצבאותם, צוערשט האט זיך געצויגן די פאן פון די מחנה פון די קינדער פון יהודה לויט זייערע הערשאפטן ועל צבאו נחשון בן עמינדב, אויף זיין הערשאפט איז געוועזן דער נשיא פון שבט יהודה, נחשון דער זון פון עמינדב, דער רמבן שטעלט זיך וואס וויל דער פסוק ארויסברענגען מיט דעם, אויב וויל ער בלויז זאגן אז נחשון האט נאך געלעבט, דאס האט מען שוין געזען אין פרשת במדבר, אז פון ווען מ'האט געציילט די אידן ראש חודש אייר, ביז כ' אייר וואס מ'האט זיך אנגעהויבן ציען, האט נישט געפעלט קיין איינער, ס'איז געווען פונקטליך די זעלבע צאל, זאגט ער די חידוש איז, אז ס'איז געווען אויסגעשטעלט ווי א קעניג מיט זיין מיליטער, די נשיא איז געגאנגען פאראויס און יעדער איינער איז געגאנגען אונטער אים, איז געווען גרייט אויסצוהערן וואס דער נשיא זאגט, מ'האט אים אויסגעפאלגט אלעס וואס ער האט געזאגט, און נישט אז מען האט באשטימט עפעס א ספעציעלן משוח מלחמה אזוי ווי וואס ער זאל פאראויס גיין בשעת די מסעות. פסוק ט ו, ועל צבא מטה בני יששכר נתנאל בן צוער אויף די הערשאפט פון די שבט פון די קינדער פון יששכר איז געווען דער נשיא נתנאל בן צוער, פסוק ט ז, ועל צבא מטה בני זבולון, אליאב בן חילון. פסוק י ז, והורד המשכן. ווי נאר די בני יהודה האבן זיך געגרייט צום ציען, איז דער משכן צענומען געווארן דורך די לוויים, די בני גרשון און בני מררי, ונסעו בני גרשון ובני מררי נושאי המשכן, און נאכדעם האבן זיך געצויגן די קינדער פון גרשון און די קינדער פון מררי וואס זיי האבן געטראגן דעם משכן, זאגט רש"י והורד המשכן, כיוון שנוסע דגל יהודה, וויבאלד דגל יהודה האט זיך גרייט געמאכט צום ציען, די מפרשים זאגן אז מען האט נישט געווארט ביז די דגל יהודה האט שוין אנגעהויבן זיך אוועקצוציען, ס'איז נישט קיין דרך כבוד אז די משכן זאל זיין אליין אן די פיר מחנות ארום און ארום, ממילא ווי נאר די דגל יהודה האט זיך געגרייט צום ציען, האט מען שוין צענומען די משכן, נכנסו אהרן ובניו, אהרן מיט זיינע זין זענען אריין, ופרקו את הפרוכת האבן אראפגענומען די פרוכת וכסו בה את הארון זיי האבן צוגעדעקט מיט דעם דעם ארון שנאמר ובא אהרן ובניו בנסוע המחנה, ובני גרשון ובני מררי פּורקין המשכּן, זיי האָבן צענומען דעם משכּן וטוענין אותו בעגלות, זיי האָבן עס אויפגעלאָדנט אויף די וועגענער ונוסעין און זיי האָבן געצויגן. והארון וכלי הקודש של משא בני קהת עומדים מכוסין, די ארון און די אַנדערע הייליקע כלים, די מנורה, די שלחן, די מזבחות, זענען געשטאַנען ווייטער איבערגעדעקט, ונתונין על המוטות, די וואָס האָבן נישט געהאַט קיין אייגענע בדים האָט מען אַרויפגעלייגט אויף אַנדערע שטאַנגען, און ס'האָט געוואַרט עד שנסע דגל מחנה ראובן, ביז די פאן פון מחנה ראובן האט זיך געצויגן, ואחר כך ונסעו הקהתים, ווי ס'שטייט ווייטער אין פסוק, מען האט געמאכט א שטיקל הפסק צווישן די בני גרשון און מררי און די בני קהת, צו געבן א געלעגענהייט פאר די בני גרשון און מררי אויפצושטעלן די משכן איידער די בני קהת קומען אן. פסוק י ח, ונסע דגל מחנה ראובן לצבאותם, נאכדעם האט זיך געצויגן די פאן פון מחנה ראובן, לויט זייערע הערשאפטן ועל צבאו איז געווען דער נשיא אליצור בן שדיאור, פסוק י ט ועל צבא מטה בני שמעון איז געווען דער נשיא שלומיאל בן צורישדי, פסוק כ ועל צבא מטה בני גד אליסף בן דעואל, פסוק כ א. ונסעו הקהתים נאכדעם האבן זיך געצויגן די מענטשן פון קהת נושאי המקדש וואס זיי האבן געטראגן די גאר הייליגע חלקים והקימו את המשכן עד בואם, און די וואס האבן געדארפט אויפשטעלן דעם משכן די בני גרשון און בני מררי וואס מען האט פריער גערעדט פון זיי, זיי האבן אויפגעשטעלט דעם משכן ביזן אנקום פון די בני קהת. זאגט רש"י נושאי המקדש נושאי הדברים המקודשים זיי האבן נישט געטראגן די מקדש אליין נאר די גאר הייליגע כלים והקימו את המשכן בני גרשון ובני מררי שהיו קודמים להם מסע שני דגלים וויבאלד די בני גרשון און בני מררי האבן זיך געצויגן צוזאמען מיט די דגל מחנה יהודה און די בני קהת האבן זיך געצויגן נאך די דגל ראובן רופט דאס רש"י אן אז זיי זענען געפעדערט מיט צוויי דגלים, איז די בני גרשון און בני מררי וואס זענען געגאנגען צוויי דגלים פריער היו מקימין את המשכן האבן אויפגעשטעלט דעם משכן כשהיה הענן שוכן ווען דער וואלקן האט זיך אפגערוהט אויף א פלאץ, וסימן החניה נראה בדגל מחנה יהודה די סימן אז מען דארף רוען איז געזען געווארן ביי די דגל מחנה יהודה, די וואלקן האט געמאכט אויף זיי ווי א סוכה, והם חונים און זיי האבן גערוהט, דעמאלטס האבן די בני גרשון און מררי אויפגעשטעלט דעם משכן. ועדיין בני קהת באים מאחריהם עם שני דגלים האחרונים, די בני קהת זענען נאך נאכגעקומען מיט די צוויי לעצטע דגלים, היו בני גרשון ובני מררי מקימין את המשכן, וכשבאים בני קהת מוצאים אותו על מכונו זיי האבן שוין געטראפן דעם גאנצן משכן אויפגעשטעלט אויפן פלאץ ומכניסין בו זיי האבן נאר אריינגעטראגן אין דעם הארון והשולחן והמנורה והמזבחות, וזהו משמעות המקרא די פשט אין פסוק איז אזוי, והקימו מקימי המשכן אותו די וואס האבן אויפגעשטעלט דעם משכן האבן אים אויפגעשטעלט, א טרם בואם של בני קהל'ס ביז איידערן אנקומען פון די בני קהל זיי האבן שנעל געענדיגט פאר די בני קהל זענען אנגעקומען אז די בני קהל זאלן גארנישט דארפן ווארטן. פסוק כב בית ונשא דגל מחנה בני אפרים לצבותם ועל צבאי לשמעון בן עמיר פסוק כג ועל צבא מטה בני מנשה גמליאל בן פדוצר פסוק כד ועל צבא מטה בני בנימין אבידן בן גדעוני פסוק כה ונסע דגל מחנה בני דן, נאָכדעם האָט זיך געצויגן די דגל פון די מחנה פון די קינדער פון דן, מאסף לכל המחנות, וואָס ער איז געווען דער צאַמנעמער פון אַלע לייגערן, ווי רשי זאָגט אַז טאָמער איינער האָט פאַרלוירן עפּעס האָט ער עס צוריקגעברענגט, און אַנדערע ראשונים זאָגן אַז טאָמער אַ מענטש פון די פריערדיגע דגלים איז מחמת איזה סיבה אַראָפּגעבליבן און ער האָט נישט געקענט אַזוי שנעל מיטגיין, האט ער נישט געקענט גיין אליינס, איז ער מיטגעגאנגען מיט די מחנה בני דן וואס זיי זענען געגאנגען צום לעצט, ער האט זיך צוגעאיילט כאטשיג צו גיין מיט זיי, זיי האבן צוזאמגענומען יעדן איינעם לצבאותם צו זייער הערשאפט און ועל צבאו, און אויף זיין הערשאפט איז געווען דער נשיא אחיעזר בן עמישדי. זאגט רשי מאסף לכל המחנות, תלמוד ירושלמי איז מסביר פארוואס איז דן געווען דער מאסף לכל המחנות, לפי שהיה שבטו של דן מרובה באוכלוסים, ווייל שבט דן האט געהאט די מערסטע מענטשן, היה נוסע באחרונה פאר דעם האט ער זיך געצויגן צולעצט, וכל מי שהיה מאבד דבר היה מחזירו לו, ווער פון די אנדערע שבטים האט עפעס פארלוירן, האט שבט דן דאס צוריק געגעבן צו אים. איז דא שווער א אויבן אויפיגע קשיא, אז מען קוקט אריין אין די פסוקים זעט מען אז יהודה האט געהאט מער מענטשן ווי דן, איז די מהר"ל ענטפערט אז יהודה האט אבער נישט געקענט גיין צום סוף, ער איז דאך געווען דער מלך האט ער געמוזט גיין אנפאנג אזוי ווי די סדר פון א קעניג, און די חזקוני ענטפערט אז שבט דן איז געווען מער מענטשן ווי שבט אפרים וואס איז געגאנגען אויף מערב זייט, ווייל רשי איז דא מסביר אז אתיא כמאן דאמר כתיבה היו מהלכין, ס'דא צוויי גרסאות דא, לויט איין גרסה זאגט מען אז דאס קומט אויס ווי די מאן דאמר כתיבה היו מהלכין, ס'איז דאך דא צוויי שיטות וויאזוי מ'איז געגאנגען אויסגעשטעלט בשעת די נסיעות, יש אומרים אז מ'איז געגאנגען אזוי ווי מען האט זיך גערוט אזוי האט מען זיך געצויגן, דאס מיינט אויסגעשטעלט ווי א קעסטל, איז די בני דן וואס זיי זענען געווען אויף צפון, וויאזוי קען זיין אז זיי זענען געווען די מאסף לכל המחנות, ס'איז דאך געווען הונטער זיי אויף מערב די בני אפרים, אויף דעם קשיא ענטפערט די ירושלמי, אז וויבאלד דן האט געהאט מער מענטשן, איז אויסגעקומען אז זיי האבן זיך אויסגעצויגן אויף א ווייטערע שטרעקע, זיי האבן פארנומען מער פלאץ, און זייערע מענטשן האבן זיך אריינגערוקט אויך אויף מערב הונטער די בני אפרים און דערפאר זענען זיי געווען די מאסף לכל המחנות, דאס האט ער געמיינט צו זאגן אז שבט דן איז געווען מרובה באוכלוסים, אז זיי האבן פשוט געהאט מער מענטשן ווי די בני אפרים און פארדעם איז אויסגעקומען אז זיי זענען געגאנגען הונטער זיי און דערפאר האבן זיי צוריק געגעבן די אלע אבידות. ומפיק לה, אט דער מאן דאמר וואס האלט כתיבה היו מהלכין לערנט דאס ארויס מן כאשר יחנו כן יסעו אזוי ווי זיי האבן גערוהט אזוי האבן זיי זיך געצויגן. וואס טוט די אנדערע מאן דאמר מיט דעם כאשר יחנו כן יסעו? ער האלט דאך אז ס'איז געגאנגען כקורה, אויסגעשטעלט ווי א לאנגע באלקן. ער לערנט ארויס פון דעם פסוק זאגט די ירושלמי אז פונקט ווי ווען מ'האט גערוהט אויף איין פלאץ איז געווען א ציווי פונעם אייבערשטן אז די לווים דארף מען רוען ארום דעם משכן, די זעלבע זאך ביים ציען, דער פסוק כאשר יחנו כן יסעו שטייט ביי די לוויים, אז ווען מען האט זיך געצויגן פון איין פלאץ צום אנדערן איז אויך דא א חיוב אויף די לוויים צו זיין ארום דעם משכן. ואית דאמרי, ס'איז דא וואס זאגן כקורה היו מהלכין, זענען געגאנגען אויסגעשטעלט ווי איין לאנגע גראדע שורה ווי א באלקען, ומפיק לה מן מאסף לכל המחנות און ער לערנט ארויס פון דעם פסוק דא מאסף לכל המחנות וואס איז משמע כפשוטו פונעם פסוק אז די בני דן איז געווען די לעצטע, איז אויב איך זאג כתיבה היו מהלכין דארף מען צוקומען צו א גאנצע תירוץ אז זיי האבן געהאט מער מענטשן און פארדעם זענען זיי אויסגעקומען ווייטער, און דאס איז די פשט טאקע פון די אתיא כמאן דאמר אז נאר לויט דעם מאן דאמר כתיבה דארף מען מדחיק זיין און זאגן דעם תירוץ אז זיי זענען געווען מיט מער מענטשן. אבער לויט דעם מאן דאמר כקורה היו מהלכין דארף איך נישט צוקומען צו זאגן אז די סיבה איז ווייל זיי האבן געהאט מער מענטשן נאר פשוט ס'איז געווען אויסגעשטעלט די רייע קודם דגל מחנה יהודה נאכדעם דגל מחנה ראובן הונטער זיי דגל מחנה אפרים און צולעצט דגל מחנה דן פאר דעם הייסן זיי די מאסף לכל המחנות. פסוק כ ו ועל צבא מטה בני אשר פגעיאל בן עכרן, אויף די הערשאפט פון די שבט פון די קינדער פון אשר איז געווען דער נשיא פגעיאל בן עכרן, פסוק כ ז ועל צבא מטה בני נפתלי אחירע בן עינן. פסוק כ ח, אלה מסעי בני ישראל לצבאותם, דאס זענען געווען די אופן פון די ציאונגען פון די אידישע קינדער לויט זייערע הערשאפטן אזוי האבן זיי זיך כסדר געצויגן, ויסעו, און יעצט האבן זיי זיך די ערשטע מאל געצויגן אין דעם אויבנדערמאנטן טאג פון כ' אייר. זאגט רש"י אלה מסעי, זה סדר מסעיהם, ער קומט נישט דא אויסצורעכענען אלע זייערע מסעות, ס'איז דאך נאר געווען דא איין ציאונג, נאר דאס איז די סדר פון זייערע ציאונגען וואס זיי האבן כסדר זיך געצויגן, ויסעו ביום ההוא נסעו, אין דעם זעלבן טאג וואס די פסוק האט פריער דערמאנט, האבן זיי זיך שוין געצויגן. פסוק כ ט, ויאמר משה לחובב, משה רבינו האט געזאגט צו חובב, וואס דאס איז יתרו, בן רעואל המדיני, דער זון פון רעואל, וואס ער איז געשטאמט פון מדין, חותן משה, וואס ער איז געווען דער שווער פון משה רבינו. נוסעים אנחנו מיר ציען זיך אל המקום צו דעם פלאץ אשר אמר ה' וואס דער אייבערשטער האט געזאגט אותו, דעם פלאץ אתן לכם וועל איך געבן צו ענק, לכה אתנו, קום מיט אונז, והטבנו לך, און אונז וועלן מיר גוטס טון פאר דיר. כי ה' דיבר טוב על ישראל, ווייל דער אייבערשטער האט דאך גערעדט גוטס אויף די אידן, דארפסטו נישט מורא האבן פון קיין מלחמות, דער אייבערשטער האט אונז צוגעזאגט אז ס'וועט אונז זיין גוט, דארפסט דיך נישט זארגן, קום מיט מיט אונז, און אונז וועלן מיר גוטס טון מיט דיר, כי ה' דיבר טוב על ישראל זאגט דער תרגום יונתן ווייל דער אייבערשטער האט געזאגט פאר די אידן אז זיי זאלן גוטס טון מיט די גרים, ממילא וועלן מיר דיך זייער שיין מכבד זיין. לכה אתנו זאגט דער שך על התורה אז די ענן די וואלקן האט נישט אריינגענומען קיין גרים, נאר אידישע קינדער, ממילא נוסעים אנחנו אונז ציען מיר זיך מיטן וואלקן, לכה אתנו, די וואס קומען מיט אונז צופיס. זאגט רשי חובב הוא יתרו שנאמר, מבני חובב חותן משה, פון די קינדער פון חובב דער שווער פון משה רבינו. פון דעם פסוק אליין איז נאכנישט קיין הכרח אז חובב איז משה, פון דעם פסוק וואס שטייט ביי אונז אין סדרה, קען מען ווען זיך איינרעדן אז רעואל המדיני ער איז געווען דער שווער פון משה, און חובב איז געווען א זון פון אים. אבער דארטן שטייט דאך קלאר אז חובב איז דער חותן משה. ומה תלמוד לומר ותבאנה אל רעואל אביהן, פארוואס שטייט ביי די קינדער פון יתרו אז זיי זענען געגאנגען צו זייער טאטע רעואל, זעהן מיר אז נישט חובב איז דער נאמען פון זייער טאטע נאר רעואל, און דא שטייט אז רעואל איז דער זיידע. מלמד שהתינוקות קורין לאבי אביהן אבא, ס'איז פשוט אז קינדער רופן זייער זיידן אויך טאטן, אבער באמת האט דער זיידע געהייסן רעואל און נישט דער טאטע. ושמות הרבה היו לו, זאגט רשי אבער די אמת איז אז ער האט געהאט אסאך נעמען, יתרו האט מען אים גערופן על שם שיתר פרשה אחת בתורה, ער האט צוגעגעבן א פרשה אין די תורה פון ואתה תחזה, ער האט געזאגט אז מען זאל אויפנעמען די דיינים, חובב האט מען אים גערופן על שחיבב את התורה ווייל ער האט געליבט די תורה, און איינע פון די נעמען שטייט דאך אין חזל וואס רשי ברענגט אראפ אין אנהייב פרשת יתרו איז טאקע געווען רעואל, איז לויט דעם מוז מען נישט זאגן אז רעואל איז געווען דער זיידע נאר יתרו אליין האט איינע פון זיינע נעמען געהאט רעואל, מען האט אים גערופן אויפן נאמען פון זיין טאטן. נוסעים אנחנו אל המקום, זאגט רשי, מיד, גלייך, שוין, גיימער זיך ציען צו קיין ארץ ישראל, עד שלשה ימים, ביז דריי טעג אנו נכנסין לארץ וועלן מיר אריינגיין צום לאנד. שבמסע זה הראשון, ווייל ביי דעם ערשטן ציעונג, נסעו האבן זיי זיך געצויגן על מנת להיכנס לארץ ישראל, זענען זיי שוין געגאנגען מיטן פלאן צו אריינגיין צו ארץ ישראל, אלא שחטאו במתאוננים, זיי האבן זיך פארזינדיגט מיט די מתאוננים. שטעלט זיך די גור אריה מתאוננים לויט שיטת רשי איז געווען די צווייטע חטא זייערע די ערשטע חטא איז געווען התאוו תאוה וואס אין פסוק שטייט עס נאך די מתאוננים אבער רשי וועט מען זעהן שפעטער זאגט אז די ערשטע עבירה איז געווען אז זיי האבן זיך געגליסט נאך אינמיטן וועג צו עסן פלייש, איז פארוואס כאפט ער אן דווקא די עבירה פון די מסוננים? זאגט ער ווייל אויף איין חטא אליין וואלט מען זיי נאכנישט געשטראפט צו בלייבן לענגער אין מדבר, אז זיי האבן געזינדיגט צוויי מאל השתרשו בחטא, דעמאלטס האט מען נגזר איז נגזר געווארן אויף זיי צו בלייבן אין מדבר, פאר דעם כאפט רשי אן די עבירה פון די מסוננים, און רשי האט עס גענומען טאקע פון דעם וואס די פסוק איז מקדים שפעטער, אנהייב פון די קומענדיגע קאפיטל, די חטא פון די מתאוננים פאר די חטא פון ויסעו ויהי בנסוע, צו ווייזן אז דאס האט גורם געווען אז זיי זאלן לענגער זיין אין מדבר. זאגט רשי מפני מה שיתף משה עצמו עמהם, פארוואס האט ער געזאגט אונז צוען מיר זיך קיין ארץ ישראל כאילו ער אליין גייט אויך אריינגיין, שעדיין לא נגזרה גזירה עליו ווייל דא האט מען נאך געהאלטן פאר די גזירה וואס איז נגזר געווארן אויף משה רבינו ביי די מי מריבה אז ער וועט נישט אריינגיין וכסבור שהוא נכנס ער האט געהאלטן אז ער וועט אריינגיין שטעלן זיך אלע מפרשים שוין אין פרשת שמות שטייט עתה תראה דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו יעצט וועסטו זען וואס איך טוה צו פרעה אבער דו וועסט נישט קענען זען וואס איך טוה צו די ל"א מלכים פון ארץ ישראל אויף דעם ענטפערט דער מזרחי אז ס'קען נאך אלץ זיין אז ער וועט אריינגיין, נאר ער וועט נישט זוכה זיין איבערצולעבן די אלע מלחמות ביז מען וועט זיי באזיגן און ירש'נען. אבער די קשיא איז אויך אויף משה רבינו אליין וואס ער האט געזאגט שלח נא ביד תשלח האט שוין רשי געברענגט דארטן, שיק אריין, שיק ארויס די אידן פון מצרים דורך איינער וואס גייט זיי אריינטראגן קיין ארץ ישראל, איך וועל זיי שוין נישט אריינברענגען, זעהן מיר דאך אז משה רבינו האט שוין געוואוסט אז ער גייט נישט אריינברענגען די אידן בכלל קיין ארץ ישראל, אויף דעם ענטפערט דער מזרחי, ס'קען זיין ער וועט זיי נישט אריינברענגען ווי א מנהיג, אבער אריין גיין צוזאמען מיט אלע אידן, דאס איז נאך נישט אויסגעשלאסן, דאס האט ער נאך געהאלטן אז ווי א פשוט'ער איד וועט ער יא קענען אריינגיין. און דאס וואס ער האט געזאגט ביי די שירת הים תביאמו ותטעמו וואס דאס איז אויך א רמז אז ער אליין וועט נישט אריינגיין דאס איז שוין געווען א ניבא ולא ידע מה ניבא וואס מען האט אים אריינגעגעבן אין מויל אזא אויסדרוק אבער ער אליין האט געהאלטן אז ער וועט נאך אריינגיין איז דער רמבן מסביר דא אז משה רבינו האט זיך געבעטן ביי יתרו אז ער זאל מיטקומען ווייל ער האט זיך אויסגעקענט אין די מדבריות ער האט געוואוינט דארטן נישט צו ווייט, ממילא וועט מען קענען האבן א נוצן פון אים, ער וועט זיי ווייזן וואו צו גיין, וועלכע וועג צו נעמען, און פארדעם האט ער אים צוגעזאגט אז מען וועט גוטס טון מיט אים, און דער רבינו בחיי שטעלט זיך אז די אידן האבן דאך נישט געדארפט קיין וועג ווייזער דארט אין מדבר, זיי האבן דאך געהאט די וואלקענעס וואס האבן זיי געוויזן דעם וועג און אויסגעגראדעט די וועג, זיי האבן נישט געהאט קיין שום פראבלעמען, זאגט ער ס'איז דאך געווען צווישן די אידן קטני אמונה, מענטשן וואס האבן נישט אזוי שטארק געגלייבט כדי זיי צו שטארקן און מחזק זיין האט ער געדארפט האבן דעם יתרו מיט זיך אלס א וועגווייזער אז זיי זאלן זיך אויך שפירן פארזיכערט. פסוק ל', ויאמר אליו, האט ער געזאגט צו אים, דער שווער פון משה האט געזאגט פארן איידעם, לא אלך, איך וויל נישט יעצט מיטגיין מיט דיר, כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך, נאר צו מיין לאנד און צו מיין געבורט פלאץ וויל איך גיין, זאגט רשי אל ארצי ואל מולדתי, אם בשביל נכסיי, אם בשביל משפחתי. דאס הייסט נישט איך וויל אינגאנצן אוועקגיין פון דיר, מען זעט דאך שפעטער אז ער איז צוריק געקומען, און ער האט געוואוינט, זיינע קינדער האבן געוואוינט צוזאמען מיט די אידן, ער האט געמיינט נאר צו זאגן, איך וויל צוריק גיין צו מיין לאנדשאפט, איך האב דארטן אסאך פארמעגנס און פעלדער, איך וויל עס פארקויפן און ברענגען דאס געלט, אדער וועגן מולדתי וואס דאס מיינט מיין משפחה, איך וויל גיין מגייר זיין מיינע משפחה מענטשן, איך וויל זיי אלע אהער ברענגען. זאגט דער רמב"ן אז יתרו האט פארשטאנען אז די והטבנו לך וואס משה רבינו האט אים געזאגט איז נאר אז ער וועט אים געבן פון די רויב גאלד זילבער בהמות וכדומה דאס וועט ער אים צוטיילן אבער ער וועט אים נישט געבן קיין חלק אינעם לאנד מילא האט ער געזאגט לאמיך צוריק גיין קיין מדין, דארט האב איך אייגענע שטחים, דארט האב איך אלעס וואס איך דארף, כ'וויל נישט מיטגיין מיט דיר דא אויפן וועג ווען דו זאגסט מיר נישט צו קיין אחוזה קיין נחלה אין ארץ ישראל, אויף דעם ארויף האט ער אים טאקע שפעטער יא צוגעזאגט א נחלה, מיר זעהן באלד. פסוק ל"א, ויאמר, משה רבינו האט זיך ווייטער גע'טענה'ט און געמוטשעט דעם שווער, אל נא תעזוב אותנו, איך בעט דיך, פארלאז אונז נישט, כי על כן ידעת, ווייל דו ווייסט דאך, חנותנו במדבר, אונזערע רוענגען אין די מדבר האסטו מיטגעהאלטן, דו האסט געזען ווי אזוי ס'גייט צו מיט ניסים און גבורות, והיית לנו לעינים, דו ביסט געווען צו אונז אויגן, דו ביסט געווען א עד ראי' וואס מיט דיינע אויגן האסטו דאס צוגעזען, די אלע גוטע זאכן וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט אונז, ממילא פאסט זיך אז דו זאלסט דא בלייבן מיט אונז, און אנישט וועט זיין א חילול השם. מענטשן וועלן זאגן אז די סיבה פארוואס דו ביסט ארויסגעקומען אין מדבר איז נישט ווייל דו האסט ליב געהאט די תורה מיטן אייבערשטן נאר ווייל דו האסט געמיינט אז דו גייסט באקומען אן אחוזה אין ארץ ישראל און יעצט אז דו זעסט כי ה' דיבר טוב על ישראל נאר פאר די אידן און נישט פאר די גרים ווילסטו דאך צוריקגיין ממילא האט ער אים שטארק געבעטן אז ער זאל בלייבן. מיר זעען אין רש"י נאך פשטים אויף דעם והיית לנו לעינים. זאגט רש"י. אל נא תעזוב, אין נא אלא לשון בקשה, שלא יאמרו, כדי די אומות העולם זאלן נישט זאגן, לא נתגייר יתרו מחיבה, נישט ווייל ער האט ליב געהאט דעם אייבערשטן האט ער אפגעלאזט זיין כבוד און זיין עשירות און ער איז אוועק געגאנגען פון די באוואוינטע געגנטער צו די מדבר כדי זיך מגייר צו זיין, נאר סבור היה שיש לגרים חלק בארץ. ער האט געמיינט פשוט אז די גרים באקומען א חלק אין ארץ ישראל איז ער געגאנגען זיך מדבק זיין מיט די אידן כדי צו באקומען א חלק אין ארץ ישראל, עכשיו שראה שאין להם חלק הניחם והלך לו, יעצט אז ער האט געזען אז זיי האבן אז די גרים באקומען נישט קיין חלק, לאזט ער זיי אפ און ער גייט זיך אוועק. איז מזרחי מסביר אז משה רבינו האט זיך געטענה'ט מיט יתרו אז באמת איז דאך שווער פארוואס טאקע האט ער זיך געדארפט אזויפיל דינגען מיט אים אז ער וויל נישט פאר זיין אייגענע טובה וועגן מיטקומען, לאז אים אפ. מען טענה'ט זיך נישט מיט א מענטש אויף א זאך וואס איז יענעמ'ס אייגענע טובה, נאר משה רבינו האט געהאלטן אז ס'קען ארויסקומען פון דעם א חילול השם, אז די גוים וועלן זיך אפלערנען פון דעם אז ס'האט נישט קיין פשט זיך מגייר צו זיין, אפילו יתרו האט עס נאר געטון וועגן א חלק אין ארץ ישראל, ממילא האט ער געהאלטן אז ער מוז מיטקומען.

ווייל דו ווייסט, כמו, אזוי ווי מען טרעפט ענדליכע פסוקים, כי על כן לא נתתיה לשלה בני, יהודה האט געזאגט אז תמר איז גערעכט מיט דעם וואס זי האט געטון, ווייל איך האב איר נישט געגעבן, ווי אפגעשמועסט, פאר מיין זון שלה, כי על כן עברתם, האט אברהם געזאגט צו די מלאכים, קומטס אריין צו מיר, ווייל עטס זענטס אדורכגעגאנגען, כי על כן באו בצל קורתי, האט לוט געזאגט פאר די מענטשן פון סדום, ווייל די מלאכים זענען געקומען אין די שאטן פון מיין באלקן, וויל איך אז דו זאלסט זיי נישט טשעפען, כי על כן ראיתי פניך האט יעקב געזאגט פאר עשו ער זאל אננעמען זיינע מתנות, ווייל איך האב געזען דיין פנים און איך פריי מיך אזוי שטארק כראות פני אלקים. והיית לנו לעינים איז א לשון עבר כתרגומו, האבן שוין אויסגעשמועסט דעם תרגומ'ס פשט, אז דו האסט מיטגעהאלטן מיט דיינע אייגענע אויגן די ניסים און די שטארקקייטן וואס דער אייבערשטער האט געמאכט צו אונז אין מדבר. יש אומרים אז רשי מיינט נישט אפצולערנען פשט אין פסוק אזוי ווי דער תרגום נאר ער ברענגט א ראיה פונעם תרגום אז ס'איז א לשון עבר, און די פשט פון והיית לנו לעינים לויט רשי וועט זיין, דו האסט אונז צוגעוויזן, דו ביסט געווען פאר אונז א וועג ווייזער, לגבי די ענין פון ואתה תחזה, אז דו האסט אונז ארויסגעהאלפן מיט עפעס וואס אונז האבן מיר נישט געוואוסט, אז מ'דארף אויפנעמען נאך דיינים וואס זאלן צוהעלפן פאר משה רבינו. דבר אחר לשון עתיד. נאך א פשט אז והיית לנו לעינים מיינט דו וועסט זיין פאר אונז עינים, כל דבר ודבר שיתעלם מעינינו, יעדע זאך וואס וועט ווערן פארהוילן פון אונזערע אויגן, תהיה מאיר עינינו, דו וועסט אויפלייכטן אונזערע אויגן, אזוי ווי דו האסט עס געטון אין די פארגאנגענהייט, דו האסט איינגעזען עס איז דא א פראבלעם אז משה רבינו דארף אליינס משפט'ן פון צופרי ביז ביינאכט און דו האסט אונז ארויסגעהאלפן מיט דעם, איז יעדע זאך וואס אונז עמיר נישט וויסן וועסטו אונז ארויסהעלפן, אדער ווי דער רמבן זאגט טאקע ארויסהעלפן מיטן וועג וואס ער האט זיך אויסגעקענט אין די מדבר. דבר אחר נאך א פשט אז והיית לנו לעינים איז א סיבה פארוואס יתרו זאל וועלן מיטקומען ווייל ס'וועט זיין גוט פאר אים שתהא חביב עלינו כגלגל עינינו דו וועסט זיין באליבט ביי אונז אזוי ווי די אפל פון אונזער אויג שנאמר ואהבתם את הגר פסוק לב, זאגט משה רבינו, דו ווילסט נישט קומען ווייל דו קלערסט אז איך גיי דיר נישט געבן קיין חלק אין לאנד, כ'על דיר יא געבן, והיה און ס'וועט זיין כי תלך עמנו אז דו וועסט גיין מיט אונז, והיה וועט זיין, הטוב ההוא דער גוטס אשר ייטיב השם עמנו וואס דער אייבערשטער וועט גוטס טון מיט אונז, והטבנו לך וועלן מיר גוטס טון מיט דיר אונז עמיר דיר יא שענקען א חלק פון ארץ ישראל. זאגט רשי והיה הטוב ההוא מה טובה הטיבו לו וואס טאקע האבן זיי אים גוטס געטון אמרו כשהיו ישראל מחלקין את הארץ ווען די אידן האבן צוטיילט ארץ ישראל היה דשנה של יריחו עס איז געווען א פעטע חלק נעבן די שטאט יריחו און די גרויס פון ת"ק אמה על ת"ק אמה די זעלבע מאס ווי די הר הבית פֿינף הונדערט אויף פֿינף הונדערט אמה והניחוהו מלחלוק מען האט עס איבערגעלאזט מען האט עס נישט צוטיילט דעמאלטס אמרו זיי האבן געזאגט מי שיבנה בית המקדש בחלקו הוא יטלנו דער וואס מען וועט אים אוועקנעמען א שטח צו בויען דערויף די בית המקדש ער וועט באקומען אנשטאטס דעם די דשנה של יריחו בין כך ובין כך נתנו לבני יתרו, אין די צווישן צייט די פֿיר הונדערט און פֿערציק יאר ביז מען האט געבויט די בית המקדש, האבן זיי דאס געגעבן פאר די קינדער פון יתרו ליונדב בן רכב די משפחה פון יונדב די זון פון רכב שנאמר ובני קיני חותן משה, עלו מעיר התמרים וגומר, וואס יריחו איז דאך די עיר התמרים, שטייט דארטן אז זיי זענען אז זיי האבן דארטן געוואוינט. די חזקוני זאגט אז די טוב ההוא אשר ייטיב השם עמנו וואס מען האט אים צוגעזאגט אז מען גייט אים געבן, דאס מיינט די הבטחה וואס דער אייבערשטער האט געזאגט פאר אברהם אבינו אז מען וועט אים צוגעבן אויסער די ארץ שבעה עממים וועט מען אים אויך געבן קיני קניזי וקדמוני, האבן זיי צוגעזאגט פאר יתרו אז קיני די שטאט די לאנד קיני וועט גיין פאר אים, און פאר דעם טאקע טרעפט מען אין די פסוקים אז די משפחה פון יתרו ווערט אנגערופן קיני. פסוק ל' ג' ויסעו מהר ה' זיי האבן זיך געצויגן פון דעם בארג פונעם אייבערשטן די הר סיני וואס דארט איז אנטפלעקט געווארן די כבוד פונעם אייבערשטן, דרך שלושת ימים, א וועג פון דריי טעג האבן זיי זיך געצויגן, ווי רשי ברענגט אז זיי האבן זיך דאס געצויגן אין איין טאג, וארון ברית ה' נוסע לפניהם דרך שלושת ימים, די קאסטן וואס איז געלעגן דארטן די לוחות פונעם אייבערשטן האט זיך געצויגן פארנט פון זיי א וועג פון דריי טעג, פאראויס, לתור להם מנוחה, צו זוכן פאר זיי און צוגרייטן פאר זיי א רו ארט. זאגט רש"י דרך שלושת ימים. שטייט נישט אז זיי זענען געגאנגען דריי טעג, נאר זענען געגאנגען א וועג פון דריי טעג, מהלך שלושת ימים הלכו ביום אחד, שהיה הקדוש ברוך הוא חפץ להכניסם לארץ מיד, די אייבערשטער האט זיי געוואלט גלייך אריינברענגען קיין ארץ ישראל. די משכיל לדוד זאגט אז אין אנהייב פרשת דברים שטייט אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר עד קדש ברנע, זאגט רשי דארטן אז זענען געגאנגען א וועג פון עלף טעג זענען זיי געגאנגען אין דריי טעג, איז לויט דעם חשבון קומט אויס ווען מען צוטיילט עלף אין דריי זענען זיי געגאנגען יעדן טאג מער ווי א מהלך פון דריי טעג. זאגט ער ס'קען זיין אז מען רעדט טאקע דא פון דעם, זיי זענען געגאנגען דריי טעג אין א צי, יעדן טאג א חשבון פון איבער דריי טעג, נאר וויבאלד ס'איז נישט קיין גאנצע פיר טעג רופט ער עס אן דרך שלושת ימים. זאגט רש"י וארון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים, ס'קען נישט זיין אז דאס איז די ארון אין וואס איז געוועזן די גאנצע לוחות וואס דאס איז געגאנגען מיט די בני קהת בתוך המחנות, נאר וואדען זה הארון היוצא עמהם למלחמה, דאס איז די אנדערע ארון וואס משה רבינו האט געבויט, וואס דאס פלעגט ארויסגיין מיט זיי צו מלחמה, ובו שברי לוחות מונחים דארט איז געליגן די צובראכענע לוחות, ומקדים לפניהם דרך שלושת ימים, דאס האט געפעדערט פאר זיי א וועג פון דריי טעג לתקן להם מקום חניה, צוצוגרייטן פאר זיי א רו ארט. פסוק ל"ד, וענן השם עליהם יומם, ס'איז געווען די וואלקן פונעם אייבערשטן אויף זיי בייטאג בנסעם מן המחנה, ווען זיי האבן זיך אוועקגעצויגן פון די לאגער פון די פלאץ וואו זיי האבן גערוהט פארדעם. זאגט רש"י וענן השם עליהם יומם. שטעלט זיך רש"י, דא שטייט אז די וואלקן איז געווען איבער זיי, אנדערע פלעצער שטייט אז די וואלקן איז געגאנגען פאראויס. זאגט ער ס'איז געווען אלעס, שבעה עננים כתובים במסעיהם, ס'איז דא זיבן פסוקים ביי די מסעות ווי מ'רעדט פון וואלקענעס, ווייל ס'איז געווען ארבעה פיר וואלקענעס מארבע רוחות פון די פיר זייטן, ואחד למעלה איינס העכער זיי ואחד למטה איינס אונטער זיי ואחד לפניהם און איינס פאראויס, מנמיך את הגבוה ס'האט נידריג געמאכט די הויעכע פלעצער ומגביה את הנמוך ס'האט אונטערגעהויבן די נידריגע פלעצער ס'האט גלייך געמאכט די גאנצע ערד, והורג נחשים ועקרבים ס'האט אויכעט געהארגעט די שלענג און די עקדיסן. מן המחנה, געווענליך מחנה מיינט א פארזאמלונג פון מענטשן, דא מיינט בנסעם מן המחנה ממקום חנייתם פון די פלאץ ווי זיי האבן גערוהט. פסוק ל"ה, ויהי און ס'איז געוועזן בנסוע הארון, יעדע מאל וואס די ארון וואס איז געגאנגען פאראויס האט זיך געצויגן, דאס מיינט אז די וואלקן האט זיך געהאט אפגעטוהן און מען האט זיך געדארפט ציען, האט מען אבער געווארט אויף משה רבינו'ס תפילה, ס'איז געווען על פי השם און ביד משה. איז ויאמר משה האט משה רבינו געזאגט א געבעט וואס די ראשונים זאגן אז דאס איז א תפילת הדרך געווען, קומה השם, הייב דיך אויף באשעפער, דאס מיינט אז די שכינה האט זיך דעמאלטס אפגעטון פון די כפורת, די וואלקן האט זיך אויפגעהויבן פון די משכן, און ווי רש"י זאגט מיינט עס א לשון פון זיך אפשטעלן, אז די שכינה זאל זיך נישט צופיל דערווייטערן, ס'זאל בלייבן מיט אונז, ויפוצו אויביך, אז דער אייבערשטער הייבט זיך אויף אזוי ווי א גיבור מלחמה, וועלן זיך אלע דיינע פיינט צעשפרייטן, וינוסו משנאיך מפניך, די אלע פיינט וואס זענען געקומען רודפ'ן די אידן, וועלן אנטלויפן פון פאר דיר. זאגט רש"י ויהי בנסוע הארון, עשה לו סמניות מלפניו ומלאחריו, ס'איז דא אין די ספר תורה איבערגעדרייטע נו"ן'ס, איינס פאר די פרשה פון ויהי בנסוע, און איינס צוויי פסוקים שפעטער. לומר שאין זה מקומו, דאס קומט ווייזן אז נישט דא איז די פלאץ פון די צוויי פסוקים, ס'באלאנגט נישט דא. ווי באלאנגט עס יא? די נו"ן איז א רמז אויף פופציג, פופציג פרשיות צוריקצוועגס, די איבערגעדרייטע נו"ן ווייזט אז מען דארף צוריקקוקן פופציג פרשיות, און דארטן באלאנגט עס, דארטן רעדט מען פון די דגלים, ווי אזוי זיי האבן זיך געצויגן, דארט וואלט געדארפט שטיין אז יעדע מאל וואס די ארון איז פאראויס געגאנגען האט משה רבינו געזאגט דעם תפילה פון קומה השם. פארוואס באלאנגט עס נישט דא? דא רעדט מען זיך אויכעט פון ציען, אבער דא רעדט מען נאר פון די ערשטע מאל וואס זיי האבן זיך געצויגן, איז משמע אז נאר דעמאלטס האט ער געזאגט די תפילה, אבער די אמת איז אז מען האט עס געזאגט ביי יעדע נסיעה, וואלט עס געדארפט שטיין דארט, וואס דארטן רעדט מען פון די כלל פון די מסעות, יעדע מאל מען האט זיך געצויגן וואלט עס דארטן געדארפט שטיין. ולמה נכתב כאן פארוואס שטייט עס טאקע דא און נישט דארט כדי להפסיק בין פורענות לפורענות כדאיתא בכל כתבי הקודש שטייט אין פרק כל כתבי הקודש אז מ'האט עס אריינגעשטעלט אהער איבערצוהאקן צווישן צוויי עבירות אויף וואס ס'איז געקומען פאר די אידן א עונש וואס זענען די צוויי פורעניות זאגט די גמרא די צווייטע פורעניות וואס עס שטייט נאכדעם דאס זעט מען דאך קלאר אין פסוק ויהי העם כמתאוננים זיי האבן זיך אפגערעדט זענען אפגעמוטשעט פונעם וועג וואס איז די ערשטע פורעניות? ס'שטייט דאך נישט דא אין פסוק פאר ויהי בנסוע קיין שום פורעניות, נאר דאס וואס איז געשטאנען אין פסוק ל ג ויסעו מהר השם, דאס איז די עבירה זייערע. איז רש י לערנט אז די פראבלעם איז געווען אז ווי נאר זיי האבן זיך אוועק געצויגן פון הר סיני, פון מדבר סיני, האבן זיי שוין אנגעהויבן פארלאנגען פלייש, און דאס איז די עבירה פון התאוו תאוה וואס שטייט שפעטער אין קאפיטל י א, פסוק ד' והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה וואס לויט רשי גייט די פשט אז זיי האבן שוין פארדעם געגליסט א תאווה נאך פאר די מעשה מיט די מתאוננים און ס'איז נאר מרומז דא אין די ויסעו מאחרי השם ס'שטייט נישט קלאר ארויסגעשריבן שפעטער שרייבט ער עס בעסער ארויס. אבער תוספות די רמבן דא זאגען אז די ערשטע פורעניות איז וואס חזל דרשנען פון ויסעו מהר השם אז זיי זענען אנטלאפען פון בארג סיני כתינוק הבורח מבית הספר ווייל ער וויל שוין נישט לערנען ווילאנג זיי זענען געווען דארטן האט משה רבינו געהאלטען אין איין לערנען מיט זיי פרישע הלכות און זיי האבן שוין נישט געהאט קיין כח דערצו, איז ווען עס איז געקומען די צייט זיך צו ציען זענען זיי אנטלאפן דערפון מיט א שמחה אזוי ווי איינער וואס ווערט שוין ענדליך פטור פון חדר. דאס איז געווען די ערשטע פורעניות וואס די פרשה פון ויהי בנסוע האט מען דא אריינגעשטעלט מפסיק צו זיין צווישן דעם און די מתאוננים. זאגט רשי קומה השם. לפי שהיה מקדים לפניהם מהלך שלושה ימים, ווייל די ארון איז געגאנגען פאראויס א מהלך פון דריי טעג, היה משה אומר עמוד והמתן לנו, שטעל דיך אפ און ווארט אונז אויס, ואל תתרחק יותר דערווייטער דיך נישט מער, אזוי שטייט במדרש תנחומא בויקהל. ויפוצו אויביך המכונסין, די פיינט וואס זענען צאמגענומען און זיי ווילן מאכן שלעכטע פלענער, זאלסטו זיי צעשפרייטן, וינוסו משנאיך אלו הרודפים, די שונאים וואס זיי טוען שוין נאכיאגן די אידן, זאלסטו מאכן אז זיי זאלן אנטלויפן. משנאיך איז דאך משמע אז זיי האבן פיינט דעם אייבערשטן, ווער זענען די וואס האבן פיינט דעם אייבערשטן? אלו שונאי ישראל, די וואס האבן פיינט די אידן, שכל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם, ווער עס האט פיינט דעם איד האט פיינט דעם אייבערשטן, שנאמר, ומשנאיך נשאו ראש, דוד המלך זאגט, דיינע פיינט האבן זיך געהויבן דעם קאפ, ומי הם, ווער זענען דיינע פיינט? על עמך יערימו סוד, די וואס טראכטן אויס שלעכטע פלענער אקעגן דיין פאלק. פסוק ל ו, ובנחה, און ווען די ארון און די וואלקן האט גערוט, יאמר, פלעגט משה רבינו זאגן, שובה ה' רבבות אלפי ישראל, שובה ה' טייטשט רשי א לשון פון מנוחה, דער אייבערשטער זאל רוען און זיך אפרוען צווישן די צענדליגער טויזנטער אידן. אנדערע לערנען שובה ה' רבבות אלפי ישראל, דער אייבערשטער זאל געבן א מנוחה פאר די צענדליגער טויזנטער אידן, זיי זאלן נישט דארפן מורא האבן פון קיין שום פיינט, זיי זאלן נישט האבן קיין שום שרעק דא אין די מדבר. נאך א פשט, שובה איז א לשון פון זיך צוריקקערן. יעצט ווען ס'איז געקומען די צייט וואס מ'האט געענדיגט די מסע און יעדער איינער קערט זיך צוריק צו זיין געצעלט האט משה רבינו מתפלל געווען אז די אלע צענדליגער טויזנטער אידן זאל יעדער איינער געזונטערהייט זיך צוריקקערן צו זיין פלאץ ס'זאל נישט פעלן פון זיי קיינער. זאגט רש"י, שובה השם, מנחם תרגמו לשון מרגוע, וכן בשובה ונחת תושעון, די אידן וועלן געהאלפן ווערן מיט א רואיגקייט, רבבות אלפי ישראל, מגיד, שאין השכינה שורה בישראל פחותים משני אלפים ושתי רבבות, רש"י שטעלט זיך אז רבבות מיינט צענדליגער טויזנטער, וואלט שוין נישט אויסגעפעלט ס'זאל שטיין נאכדעם אלפי, אדער דארף שטיין אלפי פאר רבבות, נאר וואס דען, די פסוק וויל דא ארויסברענגען א פונקטליכע צאל פון רבבות, צוויי מאל רבבה, וואס דאס איז צוואנציג טויזנט, און אלפי איז צוויי מאל אלף, נאך צוויי טויזנט, דאס לערנט אונז אז די שכינה רוהט נישט ביי די אידן ווען ס'איז נישט דא קיין צוויי און צוואנציג טויזנט מענטשן. זאגט די מהרש"א, פונקט ווי די מחנה שכינה אויבן אין הימל שטייט אז ס'איז דא דארטן צוויי און צוואנציג טויזנט מלאכים, רכב אלוקים רבותים אלפי שנאן, די זעלבע זאך דא אונטן, די צוויי און צוואנציג טויזנט לויים, וואס זיי זענען געווען די מרכבה פאר די שכינה, זיי האבן געטראגן די אלע כלי הקודש וואס אויף דעם איז געווען די השראת השכינה, זענען געווען צוויי און צוואנציג טויזנט ערליכע צדיקים וואס זיי האבן נישט געזינדיגט בכלל, זיי האבן נישט געהאט קיין שייכות מיט די חטא פונעם דור המדבר, אין זכות פון זיי איז געווען דארט א השראת השכינה. קאפיטל י"א פסוק א' ויהי העם כמתאוננים, דאס פאלק איז געוועזן אזוי ווי מענטשן וואס זוכן זיך א סיבה זיך אפצורעדן, רע באזני ה', זיי האבן זיך אפגערעדט אויף א שלעכטע אופן, און דאס איז געוועזן אין די אויערן פונעם אייבערשטן, זיי האבן געוואלט אז עס זאל דערגרייכן צום אייבערשטנ'ס אויערן, דער אייבערשטער זאל דאס הערן, וישמע ה' און דער אייבערשטער האט טאקע געהערט, ויחר אפו, און ס'האט זיך דערהיצט זיין צארן, ותבער בם אש ה', ס'האט אויפגעפלאמט אין זיי די פייער פונעם אייבערשטן, ותאכל בקצה המחנה, און ס'האט פארלענדעט ביי די עק פון די מחנה. זאגט רש"י ויהי העם כמתאוננים, אין העם אלא רשעים, רוב פלעצער וואו ס'שטייט העם, מיינט עס שלעכטע מענטשן, וכן הוא אומר, מה אעשה לעם הזה, וואס זאל איך טון צו דעם פאלק, ואומר, העם הזה הרע, כשהם כשרים, ווען די אידן זענען ערליך, קרויים עמי ווערן זיי אנגערופן מיין פאלק, דער אייבערשטער רופט זיי אן אויף זיין נאמען, שנאמר, שלח עמי, עמי, מה עשיתי לך, שטעלן זיך די מפרשים אז די פסוק עמי מה עשיתי לך שטייט ביי דברי תוכחה וואס דער נביא זאגט פאר די אידן ווען זיי זענען נישט געווען ערליך, ענטפערט די ברטנורא אז דער נביא מיינט צו זאגן מה עשיתי לך געב א קוק די אלע גוטע זאכן וואס כ'האב געטון פאר דיר ווען דו ביסט נאך געווען ראוי צו ווערן אנגערופן עמי ווען דו ביסט נאך יא געווען ערליך כמתאוננים. זאגט רש"י אין מתאוננים אלא לשון עלילה, ס'איז א לשון פון א סיבה, א בלבול, מבקשים עלילה, זיי האבן געזוכט סיבות, האיך לפרוש מאחרי המקום ווי אזוי זיי זאלן זיך אפשיידן פונעם אייבערשטן, וכן הוא אומר בשמשון כי תואנה הוא מבקש, ער האט געוואלט חתונה האבן מיט א פרוי פון די פלישתים, ווייל דאס וועט זיין א סיבה אז ער זאל קענען מאכן מלחמות מיט זיי. רע באזני השם, תואנה שהיא רעה באזני השם, זיי האבן געהאט א מין סיבה, פון אפרעדעריי וואס דאס איז געווען שלעכט, און זיי האבן געוואלט אז דאס זאל זיין אינעם אייבערשטנ'ס אויערן שמתכוונים שתבוא באזניו ויקניט, זיי האבן געוואלט ער זאל זיך אויפרעגן. אמרו, וואס איז געווען זייער טענה וואס זיי האבן געזאגט, אוי לנו וויי איז אונז כמה לבטנו בדרך הזה, וויפיל האבן מיר זיך אפגעמוטשעט דא אויף דעם וועג וואס מיר זענען יעצט געגאנגען שלשה ימים שלא נחנו מענוי הדרך, דריי טעג זענען מיר געגאנגען און מען האט זיך נישט אפגערוהט פון די פלאג פונעם וועג. ויחר אפו, זאגט רש"י אני הייתי מתכוין לטובתכם, דער אייבערשטער זאגט, איך האב געמיינט מיט דעם ענקער טובה, איך האב ענק געפירט דריי טעג אין א צי, שתכנסו לארץ מיד, איך האב געוואלט עטס זאלטס גלייך אריינגיין קיין ארץ ישראל, און עטס רעדטס ענק אפ עטס זענטס כפויי טובה. בקצה המחנה במוקצין שבהם לשפלות אלו ערב רב. עס קען נישט מיינען לפי פשוטו אז ס'האט אויסגעבראכן א פייער ביי די עק פון די מחנה, ווייל אונז וועמיר זעהן אין די קומענדיגע פסוק אז די פייער איז דווקא יא געווען אינדערמיט, און פארדעם האט עס געמוזט איינזינקען אין דער ערד און ס'נישט געקענט אוועקגיין דורך איינע פון די זייטן ווייל דעמאלטס וואלט עס פארברענט יענע זייט. ממילא קען מען נישט טייטשן בקצה המחנה טאקע ביים עק, נאר מען טייטשט ביי די עק לויט די חשיבות איז די ערשטע פשט אין רש"י איז ביי די אונטערשטע עק, ביי די וואס זענען געווען אפגעשיידט צו נידריגקייט וואס דאס מיינט די ערב רב, וואס זיי זענען דאך געוועזן די העם המתאוננים, העם מיינט דאך די רשעים, האט די פייער אויסגעבראכן ביי זיי, רבי שמעון בן מנסיא אומר בקצינים שבהם, בקצה איז אויך א לשון פון חשיבות, די אויבערשטע פונעם שטייסל ביי די אנדערע עק ובגדולים ביי די חשובע וואס אונז וועלן שפעטער זעהן אז דאס זענען געווען די זקנים וואס זענען שוין באמת געווען ראוי למיתה נאך פון זמן פון מתן תורה וואס זיי האבן זיך אויפגעפירט מיט א קלות ראש ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו און דער אייבערשטער האט נישט געוואלט צושטערן די פרייד פון מתן תורה, פארדעם האט מען עס אפגעשטופט ביז דא. דא וואס איז שוין סייווי געקומען א פייער צוליב די מתאוננים, וואס זיי זענען געווען די עם, די פשוט'ע מענטשן, די ערב רב, און די פייער האט טאקע געברענט אין די ערב רב און די מתאוננים אליין אויכעט ווי ס'שטייט ותבער בם אש ה', אבער אין צוגאב צו דעם איז געווען ותאכל בקצה המחנה אז ס'האט אויכעט פארלענדט די חשובים די זקנים. איז פון רשי קומט אויס אז די מתאוננים האבן זיך אפגערעדט אז זיי זענען אפגעמוטשעט פונעם וועג, דער רמבן זאגט אז פארוואס שטייט נישט ארויס אין פסוק וואס זייער טענה איז געווען, פארוואס שטייט נישט וואס די חטא איז דא געווען, שטייט סתם א לשון מתאוננים, זאגט ער אז מתאוננים מיינט אזוי ווי ווייטאגליכע מענטשן, זיי האבן געהאלטן אין איין קרעכצן און זיך אפרעדן ווייל איינמאל מען איז אוועק געגאנגען פונעם בארג סיני, וואס דאס איז געווען אביסל נאנט צו באוואוינטע געגנטער, און מען איז אריין געגאנגען טיפער אין די מדבר הגדול והנורא, האבן זיי אנגעהויבן קרעכצן וואס העט זיין, ווי אזוי מ'וועט עס איבערלעבן דא, וואס העט מען עסן, וואס העט מען טרינקען, ס'וועט אונז דא אויסמוטשענען. איז וויבאלד די פסוק זאגט כמתאוננים, אזוי ווי מענטשן וואס זענען טרויעריג, פארשטייט מען שוין וואס די מעשה איז דא געווען, אז זיי זענען געווען אנגעווייטאגט און געקרעכצט כסדר, און דאס איז געווען רע באזני השם ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט אז זיי זאלן אים נאכגיין מיט א שמחה מיט א טוב לבב, זיי האבן זיך דאך געהאט אלעס גוטס, דער אייבערשטער האט זיי אלעס צוגעשטעלט ס'האט זיי גארנישט געפעלט, און דא גייען זיי ארום קרעכצעדיגערהייט. און די סיבה פארוואס עס שטייט כמתאוננים מיינט ווייל זיי זענען געווען אזוי ווי מענטשן וואס זענען באמת צעבראכן, אזוי ווי מענטשן וואס זענען באמת אן אונן וואס זיי דארפן קלאגן, אזוי האבן זיי אויכעט געקלאגט אפילו זיי האבן נישט געהאט אויף וואס צו קלאגן. דער רבינו בחיי זאגט אז כמתאוננים מיינט אז זיי האבן נישט קלאר ארויסגעזאגט זייערע טענות, זיי האבן זיך טאקע אפגערעדט אבער נישט מיט קיין קלארקייט ווייל זיי האבן מורא געהאט פון משה רבינו, זיי האבן געוואוסט אז זיי האבן נישט קיין שטארקע טענות און זיי האבן זיך געשעמט פון משה רבינו מער ווי זיי האבן זיך געשעמט פונעם אייבערשטן, ממילא כמתאוננים, אזוי שטילערהייט האבן זיי ארויסגעמורמלט זייערע טענות, זיי האבן נישט געוואלט אז ס'זאל אנקומען צו משה רבינו. און פאר דעם שטייט טאקע אז עס איז נאר געווען רע באזני השם, און ס'שטייט נישט דא קיין ווארט אז משה רבינו האט עס אויכעט געהערט, ס'שטייט וישמע השם, אבער ס'שטייט נישט אז משה רבינו האט עס געהערט, ווייל פון אים האבן זיי זיך געהיטן, ווייל זיי האבן געוואוסט אז זיי האבן נישט קיין אמת'דיגע טענות. פסוק ב' ויצעק העם אל משה, דאס פאלק האט געשריגן צו משה, ויתפלל משה אל ה', משה רבינו האט געדאוונט צום אייבערשטן ותשקע האש, און די פייער איז איינגעזינקען דארט אויפן פלאץ. זאגט רש"י, ויצעק העם אל משה, פארוואס האבן זיי נישט געשריגן צום אייבערשטן? משל למלך בשר ודם שכעס על בנו, דאס איז א משל פון א קעניג פון בשר ודם וואס ער האט זיך אויפגערעגט אויף זיין זון, והלך הבן אצל אוהבו של אביו איז דער זון געגאנגען צו זיין טאטנ'ס חבר, ואמר לו און האט אים געזאגט, צא בקש עלי מאבא, גיי בעט פאר מיינעט וועגן, פון מיין טאטן, איז דא אויך די אידן האבן געוואוסט אז זיי האבן זיך שווער פארזינדיגט ביים אייבערשטן, האבן זיי געטראכט זיי דארפן האבן פראטעקציע, זענען זיי געגאנגען צו משה רבינו, און זיי האבן געבעטן אז ער זאל מתפלל זיין, ער איז דאך דער אוהבו של מלך, אין זיין זכות וועט מען געהאלפן ווערן. ותשקע האש, שקעה במקומה בארץ, עס האט איינגעזינקען דארט אויף איר פלאץ אין דער ערד, און עס איז נישט ארויפגעגאנגען אין הימל שטייט אין ספרי, ווייל דעמאלטס וואלטן די אידן געזאגט אז דאס איז א פשוט'ע פייער, אזוי ווי די טבע פון פייער איז אז עס גייט אויף ארויף, עס איז אוועקגעגאנגען, עס איז געקומען פערצופאל, עס איז אוועקגעגאנגען פערצופאל, זיי וואלטן נישט תשובה געטון דורך דעם. און פארוואס איז עס נישט אוועקגעגאנגען דורך איינע פון די זייטן, שאילו חזרה לאחת הרוחות, היתה מקפלת והולכת כל אותה הרוח, ווען ס'וואלט אוועקגעגאנגען דורך איינע פון די זייטן, וואלט עס פארברענט יענע גאנצע זייט, און דאס האט מען געוואלט פארהיטן, ממילא איז עס איינגעזינקן געווארן דארט אין דער ערד. די מפרשים זאגן נאך מער, אזוי שטייט אין תולדות יצחק, אז דער אייבערשטער האט געוואלט אז זיי זאלן ווייטער ציטערן פון אים, האט ער געמאכט אז די פייער זאל אראפגיין אונטער די ערד, און וויבאלד די טבע פון פייער איז ארויפצוקומען, האבן זיי כסדר געציטערט אז טאמער זיי וועלן נאכאמאל אויפרעגן דעם אייבערשטן, וועט ער אוועקנעמען דעם יד השם וואס האלט עס אן עס זאל נישט ארויפקומען, ער וועט עס איבערגעבן צו די טבע, און די פייער וועט צוריק ארויפקומען און זיי פארברענען. איז פאר דעם איז געקומען די די נס איז געקומען דא אויף א אופן אז די פייער איז איינגעזינקען נישט אז ס'האט זיך פארלאשן, כדי זיי זאלן ווייטער ציטערן אז ס'קען א יעדע ליאדע מינוט צוריק אויפפלאצן די פייער, און דערפאר האבן זיי זיך געהיטן און נישט געזינדיגט. דאס וואס ס'שטייט אז די פאלק האט געשריגן צו משה רבינו, זאגט די כלי יקר איז דער טעם, ווייל ווי אונז האבן פריער געשמועסט, האבן זיי זיך געהיטן פון משה רבינו, זיי האבן נישט אפן געזאגט זייערע טענות פארנט פון משה, און נאר דער אייבערשטער אליין האט געוואוסט אלע זייערע טענות, ער האט געקענט זייערע מחשבות פון הארץ אויך, ממילא זענען זיי געגאנגען צו משה רבינו, ווייל ער קען זיך איינרעדן אז דאס איז געווען א צופעלדיגע פייער, און ער וועט מתפלל זיין דער אייבערשטער זאל עס אוועקנעמען, ווען זיי וואלטן מתפלל געווען צום אייבערשטן, דער אייבערשטער ווייסט דאך יא אז ס'קומט זיך זיי, ממילא שמועסט אויס דער כלי יקר, פאר דעם זענען זיי געגאנגען צו משה רבינו ווייל ער ווייסט דאך נישט זייער גרויסע חטא, זיי האבן זיך געהיטן, זיי האבן זיך נישט אפגערעדט פארנט פון אים, ממילא האבן זיי געהאפט אז ער וועט מתפלל זיין, און עס איז טאקע אזוי געווען, ער האט מתפלל געווען און די פייער איז אוועקגעגאנגען, און פאר דעם האט משה רבינו אנגערופן דעם נאמען פונעם פלאץ תבערה, ווייל ער האט געהאלטן אז עס האט אויסגעבראכן עפעס א נאטירליכע פייער אויף דעם פלאץ, האט ער עס א נאמען געגעבן על שם דעם פייער. פסוק ג', ויקרא שם המקום ההוא תבערה, משה רבינו האט אנגערופן די נאמען פון דעם פלאץ תבערה, כי בערה בם אש ה', ווייל ס'האט געפלאמט אין זיי די פייער פונעם אייבערשטן. איז ביי די מ"ב מסעות אין פרשת מסעי וועט מען נישט טרעפן אזא פלאץ תבערה, זאגן די מפרשים אז נאר דעם קצה המחנה, די פלאץ וואו עס האט אויסגעבראכן די פייער, דאס האט מען אנגערופן תבערה, אבער די גאנצע געגנט, דאס האט געהייסן קברות התאווה זאגט דער רמב"ן, אזוי ווי אונז וועלן שפעטער זען אז מען האט עס א נאמען געגעבן קברות התאווה, כי שם קברו את העם המתאוים. עס איז נאר געווען די קליינע פלאץ דארטן וואס מען האט אנגערופן תבערה. פסוק ד'. והאספסוף אשר בקרבו, די פארזאמלטע, די ערב רב וואס איז געווען צווישן כלל ישראל התאוו תאווה, זיי האבן געגליסט א גליסטונג, עס האט זיך זיי פארגליסט צו עסן פלייש, וישובו ויבכו גם בני ישראל, און אויך די אידן וואס זיי זענען שוין פארדעם דורכגעפאלן מיט די חטא המתאוננים, האבן זיך אויכעט יעצט אומגעקערט צו דעם שלעכטן וועג, און מיטגעוויינט מיט די ערב רב, ויאמרו און זיי האבן געזאגט מי יאכילנו בשר, ווער וועט אונז געבן צו עסן פלייש? זאגט רש"י והאספסוף אלו ערב רב שנאספו אליהם בצאתם ממצרים וישובו גם בני ישראל ויבכו עמם מי יאכילנו בשר שטעלט זיך רש"י וכי לא היה להם בשר האבן זיי דען נישט געהאט קיין פלייש והלא כבר נאמר וגם ערב רב עלה אתם וצאן ובקר ס'איז געווען דארט זייער אסאך שאף און רינדער וואס מ'האט מיטגענומען פון מצרים. ואם תאמר אכלום טאמער וועסטו זאגן מ'האט עס שוין אויפגעגעסן, והלא בכניסתן לארץ נאמר פארן אריינגיין קיין ארץ ישראל שטייט אויכעט ומקנה רב היה לבני ראובן די בני ראובן און די בני גד האבן געהאט זייער אסאך שאף מער ווי אלע שבטים, אבער אלע שבטים האבן געהאט גענוג בהמות, איז פארוואס האבן זיי זיך אפגערעדט דא, אלא שמבקשים עלילה, זיי האבן טאקע נישט געהאט קיין שום אמת'דיגע סיבה פארוואס צו וויינען, זיי האבן בלויז געזוכט א תירוץ זיך אפצולאזן פונעם אייבערשטן, אפלאזן דעם עול תורה און מצוות, און אוועקגיין מאחורי המקום. די פנים יפות זאגט אז די ערב רב האבן בכלל נישט געהאט קיין פלייש, ווייל זיי זענען דאך געווען פון די מצריים און פון די אנדערע פעלקער וואס האבן געוואוינט אין מצרים, וואס זענען מיטגעגאנגען מיט די אידן וואס האבן ארויסגעגאנגען פון מצרים, אבער ביי די מכת דבר און ביי ברד זענען זייערע בהמות שוין אויסגעשטארבן, נאר ביי די אידן שטייט אז זיי האבן מיטגענומען מיט זיך צאן ובקר, הרבה מאד, ממילא די אנהייב פסוק התאוו תאווה שטימט זייער גוט אויף די אספסוף וואס זיי זענען געווען די ערב רב וואס האבן בכלל נישט געהאט קיין פלייש האבן זיי געגליסט צו פלייש און דאס וואס די אידן האבן מיטגעוויינט האבן זיי געזאגט מיט א לשון עתיד מי יאכילנו בשר דאס הייסט יעצט האבן מיר אונז טאקע פלייש צום עסן אבער טאמער אונז וועמיר דארפן געבן פאר די ערב רב און טאמער אונז וועמיר אליין עסן דערפון כסדר וועט עס אויסגיין און ווער וועט אונז שפעטער געבן פלייש אויף דעם האבן זיי געוויינט על שם העתיד. פסוק ה האבן די אידן געקרעכצט און געזאגט, זכרנו את הדגה, אונז געדענק מיר די פיש אשר נאכל במצרים חינם, וואס אונז פלעג מיר עסן אין מצרים אומזינסט, את הקישואים, טייטשט מען סקוואש, ואת האבטיחים, מעלאנע, ואת החציר, דאס איז קארטי, ואת הבצלים און די צוויבל ואת השומים און די קנאבל. זאגט רש"י אשר נאכל במצרים חינם. אם תאמר, טאמער וועסטו זאגען שהמצריים נתנו להם דגים חינם, אז די מצריים האבן טאקע געגעבן פאר זיי פיש אומזינסט, קען דאס נישט זיין והלא כבר נאמר ותבן לא ינתן לכם, פרעה האט דאך געמאכט א גזירה אז מ'זאל זיי נישט געבן קיין שטרוי, איז אם תבן לא נתנו להם חינם וואס דאס האט אויסגעפעלט פאר זייער ארבעט. דגים היו נותנים להם חינם, מיינסטו אז זיי האבן זיך געגעבן פיש אומזינסט? ומהו אומר חינם, חינם מן המצוות. זיי האבן געמיינט צו זיך דערמאנען די אלטע צייטן וואס דעמאלטס האבן זיי נישט געהאט קיין שום שעבוד פון קיין שום עול מצוות זענען געווען פרייע מענטשן, האבן זיי געזאגט אונז געדענקט מיר ווען אונז האבן מיר געגעסן פיש אין מצרים וואס יענע צייטן האט מען נאכנישט געהאט אויף זיך דעם עול מצוות, און זיי האבן זיך פארבענקט דערצו, זיי האבן יעצט אויכעט געוואלט זיך אפקערן מאחורי המקום, האבן זיך געבענקט צו יענע צייטן וואס זיי האבן זיך געפירט ווי די מצריים, וואס ווי דער רבינו בחיי שטעלט עס אראפ, האבן זיי געדינט עבודה זרה, און ווי די פסוק זאגט גוי מקרב גוי, אז דער אייבערשטער האט אויסגעלייזט, ס'איז געווען איין פאלק פון א אנדערע פאלק, ס'איז געוועזן אזוי ווי ביידע זענען געווען אויף די עבודה זרה, מגדלי בלוריות, זיי האבן זיך צוריק געבענקט צו יענע צייטן וואס זיי האבן נישט געהאט קיין שום שעבוד צו תורה און מצוות. חזל זאגן אשר נאכל במצרים חינם אז דער אייבערשטער האט זיי מזמין געווען פישלעך ווען מ'האט געשעפט וואסער, ווי די חזקוני איז מסביר אז די נילוס פלעגט ארויפקומען און אנטרינקען די פעלדער, און ווען די וואסער האט זיך צוריקגעצויגן זענען די פישלעך געבליבן דארטן, זיי האבן געהאט געגראבן אזעלכע קאנאלן, גריבעלעך די וואסער זאל זיך איינזאמלען, און די פישלעך זענען דארטן געבליבן, און ווען די אידישע פרויען זענען געגאנגען שעפן וואסער, האט זיי די אייבערשטער מזמין געווען ס'זאל אריינפאלן טאקע אין זייערע קריגלעך פיש און דאס האבן זיי געגעסן אומזיסט. דער רמבן זאגט אז די פשט איז פשוט, אז די מצריים האבן זיי גענוצט פאר אלע סארט שווערע ארבעט, אריינגערעכנט פעלד ארבעט, און אריינגערעכנט אויכעט ביי די פיש כאפעריי האבן זיי געדארפט העלפן אויסליידיגן די נעצן, און בשכר וואס מען האט זיי געלאזט וואס זיי האבן אזוי שווער געארבעט האט מען זיי צוגעווארפן פישלעך אומזיסט, און די זעלבע זאך די קישואים און די אבטיחים די אלע זאכן וואס די פסוק רעכנט אויס, ווייל ארץ מצרים איז דאך כגן הירק ס'איז געוואקסן דארט זייער אסאך גרינצייג, ממילא ווען זיי האבן געארבעט די כל עבודה בשדה האבן זייערע אויבערהארן זיי פארגינען צוצואווארפן א ביינדל פון די ירקות, און זיי האבן זיך פארבענקט צו די צייטן וואס זיי האבן געקענט עסן די אלע פרוכט און די אלע גרינצייגן אומזינסט. זאגט רשי את הקישואים, אמר רבי שמעון, מפני מה המן משתנה לכל דבר חוץ מאלו, פארוואס האט זיך דער מן געענדערט די טעם צו יעדע מין זאך אויסער די פינף זאכן וואס די פסוק רעכנט אויס, און פאר דעם האבן זיי זיך געבענקט צו די פינף זאכן? מפני שהן קשים למניקות, ווייל ס'איז געוועזן שווער פאר זייגערן, ס'איז ס'שאדט פאר די מילך. אומרים לאישה, מענטשן זאגן פאר א פרוי אל תאכלי שום ובצל מפני התינוק, עס נישט קיין קנאבל און צוויבל, ווייל דאס קינד וויל נישט שפירן דעם טעם אין די מילך. ס'איז א משל למלך וואס ער האט געגעבן זיין זון פאר א מחנך זאל אים אויפציען, און ער האט אים געזאגט, געב אים נישט צו עסן דאס, געב אים נישט צו טרינקען דאס, זע ער זאל נאר עסן גוטע און געזונטע זאכן. און דער קינד האט זיך אפגערעדט אז מיין טאטע פארגינט מיך נישט ער לאזט מיך נישט עסן דאס און דאס, אבער די אמת איז עס געווען נאר פארן טובה פונעם קינד, און אזוי איז אויך דא אז די סיבה פארוואס מען האט נישט געשפירט די טעם אין די מן איז געווען לטובתם, כדאיתא בספרי. הקשואים, הם קוקומברוס בלעז, יש אומרים אז דאס מיינט טאקע די איגערקעס, אבטיחים איז בודיקעס, און מ'טייטשט דאס מעלאנע,

נפשינו יבשה, אונזער זעהל איז טרוקן, אונז האמיר נישט, גארנישט וואס זאל אונז פייכט מאכן דעם קערפער, ווען מען עסט, די אויבנדערמאנטע זאכן, ווערט מען, פליסיג און פייכט, אין כל, יעצט האמיר אונז אבער גארנישט וואס זאל אונז, אביסל, פייכט מאכן דעם קערפער, בלתי אל המן עינינו, נאר צו דעם מאן זענען אונזערע אויגן געוואנדן, נאר די זעמיר אונז, און ווי די מפרשים זאגן אפילו מען קען טאקע שפירן א טעם פון אלע מיני מאכלים אין די מן, אבער זען זעט מען נאר מן, און א בלינדער מענטש וואס ער זעט נישט וואס ער עסט, ווערט ער נישט אזוי זאט ווי איינער וואס קען זען דאס עסן, ממילא אפילו שפיר מיר דעם טעם אין די מן, אבער וויבאלד מען קען נישט זען די אלע גוטע זאכן וואס אונז וויל מיר זען פאר די אויגן, ווערן מיר אונז נישט אזוי זאט דערפון. זאגט רש"י, אל המן עינינו, מן בשחר, מן בערב. אונז האמיר מאן אינדערפרי אונז האמיר מאן ביינאכט יעדע סעודה וואס אונז עסמער איז פון מאן און ווי די רמבן איז מסביר אז זיי האבן זיך אפגערעדט אז אפילו די עסן וואס זיי האבן יא יעדן טאג האבן זיי נישט אנגעזאמעלט דערפון אוצרות דערפון וואס מען קען זיין רואיג און פארזיכערט אז מען האט וואס צו עסן די קומענדיגע טעג מען האט יעדן טאג געדארפט ארויסקוקן דערצו בלתי אל המן עינינו מען האט געדארפט ארויפקוקן צום הימל און ווארטן אז די מאן זאל אנקומען איז וויבאלד ס'איז נישט געווען קיין פת בסלו, איז עס אינו דומה צו איינער וואס האט יא פת בסלו און אויף דעם האבן זיי זיך אפגערעדט. פסוק ז', אין די קומענדיגע פאר פסוקים ברענגט די תורה ארויס ווי שלעכט די מענטשן זענען געווען אז זיי האבן זיך אפגערעדט אויף די בעסטע זאך וואס איז נאר געווען שייך, און ער ברענגט ארויס די מעלות פון דעם מאן, והמן כזרע גד הוא, דער מאן איז געוועזן רונדיג אזוי ווי די זאמען פון א גד גראזל, ועינו כעין הבדולח, זיין אויסזען זיין קאליר איז געוועזן אזוי ווי די קאליר פון קריסטאל, ס'איז געווען שיין ווייס, און ס'איז געווען רונדיג, און ווי דער אבן עזרא זאגט ס'איז געווען זייער גרינג אויפצוקלויבן אויפצוהייבן, מ'האט עס באמערקט, ס'איז געווען ווייס. זאגט רש"י, והמן כזרע גד, מי שאומר זה לא אומר זה, דער וואס האט געזאגט די פריערדיגע פסוק זאגט נישט די פסוק, ישראל אומרים די אידן האבן געזאגט בלתי אל המן עינינו והקדוש ברוך הוא הכתיב בתורה והמן כזרע גד, כלומר, ראו באי עולם על מה מתלוננים בני, מענטשן פון די וועלט, זעטס אויף וואס מיינע קינדער רעדן זיך אפ, והמן כך וכך הוא חשוב, די תורה ברענגט ארויס די חשיבות פון די מן, אז ס'איז נישט געווען אויף וואס זיך אפצורעדן דערויף. כזרע גד זאגט רש"י עגול כגידא, ס'איז געווען רינדיג אזוי ווי די גד קערנדל, זרע קוליינדרו, וואס די זרע קוליינדרו איז באמת שווארץ, אבער ס'איז געווען רינדיג אזוי ווי דעם, און די קאליר איז געווען אזוי ווי די קריסטאל, הבדולח איז שם אבן טובה קריסטאל. פסוק ח'. שטו העם, די פאלק האט זיך צושפרייט און שפאצירט, ולקטו, און זיי האבן געקליבן דעם מן, און ס'איז געווען גלייך ראוי לאכילה, ווער ס'האט געוואלט האט עס געקענט שוין אויפעסן, עטס רעדטס ענק אפ אז נאר אמאל האט עטס געהאט פישלעך אין מצרים אומזינסט, כאילו יעצט דארפט עטס באצאלן געלט דערפאר, ניין, יעצט קומט עס אויכעט אראפ גרייטערהייט, און מ'קען עס עסן ווי ס'שטייט און גייט די צדיקים האבן אפילו נישט געדארפט שפאצירן, מען האט עס באקומען ביי די טיר, און אפילו די וואס האבן געדארפט ארויסגיין אינדרויסן איז עס געווען א געשמאקן שפאציר, וטחנו בריחים, ווער ס'האט געוואלט האט עס געקענט צומאלן אין א מילעכל, או דכו במדוכה, מען האט עס געקענט צושטויסן מיט א שטייסל, ובשלו בפרור, מען האט עס געקענט קאכן אין א טעפל, ועשו אותו עוגות, מען האט עס געקענט מאכן פאר קיכלעך. און אויף יעדן פאל וויאזוי מען האט עס נאר געגעסן, סיי רויערהייט, סיי געקאכט, סיי צעמאלן, סיי צעשטויסן, והיה טעמו כטעם לשד השמן, איז זיין טעם געווען אזוי גוט ווי א זאך וואס איז פליסיג און פייכט פון אויל. דער רבינו בחיי זאגט, געווענליך א עסן האט איין ספעציפישע וועג וויאזוי ס'איז געשמאק, און טאמער מען וועט עס קאכן אדער באקן אויף אן אנדערן אופן וועט עס נישט האבן דעם גוטן טעם, די מן האט מען געקענט עסן סיי וויאזוי ס'איז געקומען, און סיי מ'האט עס געקענט שטויסן און מאלן אין אלע מיני אופנים, און שטענדיג האט עס געהאט דעם זעלבן גוטן טעם. זאגט רש"י שטו אין שייט אלא לשון טיול, אישבני"ר, בלא עמל, מ'קען שפאצירן אן קיין שום פלאג, וטחנו בריחים וגומר, און רש"י לערנט אז דאס מיינט נישט כפשוטו אז מ'האט עס טאקע צומאלן, נאר מען האט געקענט שפירן דערין א טעם אזוי ווי זאכן וואס זענען צעמאלן און צעשטויסן און געקאכט, לא ירד בריחים ולא בקדרה ולא במדוכה, די פסוק וויל דאך ארויסברענגען די חשיבות פון די מן, אז ס'איז געווען גרייט, מען האט גארנישט געדארפט טון דערצו, ממילא ס'מיינט נישט אז מען האט עס טאקע געדארפט לייגן אין די מיל אדער אין טאפ אדער אין שטייסל, אלא משתנה היה טעמו לנטחנין ולנדוכין ולמבושלין, וואס מען האט אינזין געהאט יענעם טעם האט מען געשפירט. בפרור מיינט א קדרה, א טאפ. לשד השמן, זאגט רש"י, לחלוח של שמן, א פייכקייט פון אויל. כך פירשו דונש, ודומה לו, ענדליך צו דעם טרעפט מען א פסוק, נהפך לשדי בחרבוני קיץ, והלמד יסוד, די למד פון לשדי איז א חלק פון די שורש פון די ווארט, ס'איז נישט קיין למד השימוש, נאר ס'איז א חלק פון די שורש, און די טייטש דערפון איז, נהפך לחלוחי בחרבוני קיץ, מיין פייכקייט איז איבערגעקערט געווארן צו א טרוקעניש אזוי ווי די טרוקנקייט פון א פון א שטארקע זומער. דאס איז איין פשט אז לשד מיינט א פליסיגקייט, א פייכקייט. ברענגט רשי פון חזל, ורבותינו פירשו לשון שדיים, אונזערע רעבעס האבן געטייטשט אז למד איז נישט פון די שורש, נאר די שורש איז שד וואס דאס מיינט די שדיים, די בריסטן, און זיי גלייכן עס צו צו די מילך וואס א קינד טרינקט אויף פארשידענע אופנים, איינע פון די אופנים זאגט די גמרא אז פונקט ווי א קינד וועט שפירן אין די מילך אלע מיני טעמים, ווענדט זיך לויט די מאכלים וואס די מאמע האט געגעסן, אזוי האט מען געקענט שפירן אין די מן אלע טעמים. זאגט אבער רשי אך אין ענין שדיים אצל שמן, לויט דעם, וואס איז די פשט וואס די פסוק ענדיגט צו השמן? וואס האט עס צו טון מיט אויל? און ואי אפשר לומר אז לשד השמן וועט טאקע נישט מיינען אויל, נאר עס וועט מיינען פעטקייט, לשון וישמן ישורון, און לשד השמן וועט מיינען א שד וואס געבט ארויס פעטע מילך. זאגט אבער רשי שאם כן היה המ' נקוד קמץ קטן, אויב אזוי וואלט די מ' פון השמן געדארפט זיין מיט א צירי, ס'וואלט געדארפט זיין השמין, וטעמו און די טראפ וואלט געדארפט זיין למטה אראפצו תחת המ', נישט אונטערן שין אזוי ווי עס איז יעצט. עכשיו יעצט שהמ' נקוד פתח קטן וואס דאס איז א סגול, והטעם איז תחת השין, לשון שמן הוא, איז דאס א לשון פון אויל, והשין הנקודה בקמץ גדול, איי, אויב ס'מיינט אויל וואלט דאך געדארפט שטיין שמן, פארוואס שטייט שמן? זאגט ער, די שין וואס האט א געהעריגן קמץ, ואינה נקודה בפתח קטן, און ס'האט נישט קיין סגול, מפני שהוא סוף פסוק, אזוי איז די סדר אז אזא מין ווארט וואס האט צוויי סגול'ס, און ס'קומט סוף פון א פסוק, טוישט זיך די ערשטע סגול צו א קמץ. דבר אחר נאך א פשט ברענגט רשי אז לשד איז א לשון נוטריקון מען דארף עס צוטיילן אויף אפאר ווערטער, ליש, שמן דבש, א קנעטעכץ פון אויל און האניג, עס האט געהאט א טעם כעיסה הנלושה בשמן ווי א טייג וואס מען האט געקנעטן מיט אויל, וקטופה בדבש און מען האט עס אזוי אנגעשמירט ביים וועלגערן מיט האניג. ותרגום של אונקלוס דמתרגם דליש במשחא, דאס וואס די תרגום זאגט אז ס'איז געקנעטן מיט אויל, נוטה לפתרונו של דונש, דאס שטימט זייער גוט מיט די ערשטע פשט וואס רשי האט געברענגט פון דונש, שהעיסה הנלושה בשמן לחלוחית שמן יש בה, א טייג וואס ווערט געקנעטן מיט אויל האט אין זיך א פייכקייט פון אויל. איז יש אומרים אז רשי קומט נאר לאפוקי פון די חזל'ס פשט אז דאס איז א לשון שדיים, אבער ס'איז נישט לאפוקי פון די נוטריקון פשט וואס זיי האבן אויכעט גערעדט פון ליש שמן, אבער אנדערע זאגן אז וויבאלד די נוטריקון האט אויכעט דבש און די תרגום רעדט נישט קיין ווארט פון דבש, קומט די תרגום אויכעט לאפוקי פון יענע פשט. פסוק ט' שמועסט ארויס נאך א מעלה פון דעם מן, אז עס איז געקומען אויף א ריינע פלאץ, וברדת הטל על המחנה לילה ירד המן עליו, ווען די טוי האט גענידערט אויף דעם מחנה ביינאכט, און עס האט אפגערייניגט די ערד, דעמאלס איז דער מן געקומען אויף דעם, און ווי עס שטייט אין פרשת בשלח, אז עס איז אויך געקומען טוי אויף דעם מן, עס איז געווען איבערגעדעקט פון ביידע זייטן מיט טוי, אזוי ווי א דרך כבוד ווי עס ליגט אין א האלטער, ממילא איז בכלל נישט שייך זיך אפצורעדן אויף די מאן וואס מען האט באקומען. און ארויסשמועסן נאך איין נקודה, אז די אידן האבן זיך אפגערעדט דא מי יכילני בשר, איז באמת אין פרשת בשלח איז שוין געשטאנען אז די אידן האבן באקומען סלאו, איז וואס האבן זיי זיך יעצט ווייטער אפגערעדט אז זיי דארפן פלייש? איז יש אומרים אז יענע סלאו איז נאר געווען אויף צייטווייליג, עס האט נישט אנגעהאלטן אייביג, אבער דער רמבן דארטן לערנט אז ס'איז יא געווען די גאנצע צייט וואס זיי האבן זיך געפונען אינעם מדבר, נאר וואס דען ס'איז נישט געקומען אזוי פיל אז יעדער איינער זאל קענען האבן דערפון, מען האט עס נאר געגעבן פאר די ערוואקסענע, נאר פאר די חשובע, נישט יעדער איינער האט באקומען דערפון, און פאר דעם זענען געווען א חלק פון די אידן וואס זענען געווען אויסגעהונגערט נאך א שטיקל פלייש, און די זענען געווען וואס האבן גע'טענה'ט מי יאכילני בשר. משך חכמה זאגט אז די חינם בלא מצוות מיינט אז פיש האט נישט קיין שום מצוה אין זיך, מ'דארף עס נישט שעכטן, אפילו די בלוט איז מותר, און דא ביי די פלייש האבן זיי טאקע געמעגט שעכטן און עסן, אבער בשר תאוה איז אסור געווען, ווער ס'האט געוואלט עסן פלייש האט געמוזט טראגן א קרבן שלמים און אזוי האט ער באקומען פלייש, קומט אויס אז צו עסן א שטיקל פלייש איז געווען פארבינדן מיט זייער אסאך מצוות, האבן זיי זיך געבענקט ווער וועט אונז געבן צו עסן פלייש אויף א חינם בלא מצוות'דיגע אופן, און זאל מען קענען סתם אריינבייסן דערין, ס'זאל נישט זיין פארבינדן מיט אזויפיל מצוות ביז מען קומט צו צו עסן דעם שטיקל פלייש. פסוק י, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, משה רבינו האט געהערט דעם פאלק וויינען צו זיינע משפחות, איש לפתח אהלו, יעדער מענטש ביי די עפענונג פון זיין געצעלט, ויחר אף ה' מאוד, ס'האט זייער שטארק פארדראסן די צארן פונעם אייבערשטן, ובעיני משה רע, און אין די אויגן פון משה רבינו איז דאס געווען שלעכט. דער אור החיים הקדוש זאגט אז ס'איז געווען שלעכט אין די אויגן פון משה רבינו דאס, וואס ס'האט אזוי פארדראסן ביים אייבערשטן, ער האט נישט געוואלט ס'זאל אזוי שטארק פארדריסן פארן אייבערשטן. אנדערע זאגן אז לכאורה דארף מען טאקע פארשטיין, אויב פארן אייבערשטן איז דאס, געווען א שטארקע חרון אף, פארוואס איז עס נאר אין די אויגן פון משה רבינו געווען רע? זאגן זיי, אזוי ווי אונז האבן שוין אביסל געשמועסט פריער, אז פון משה רבינו האבן די אידן מורא געהאט, זיי האבן זיך נישט אפן אפגערעדט פאר אים. איז דא צוויי מהלכים אין דעם, דער תולדות יצחק זאגט אז. ס'איז דא צוויי באגריפן אין די ווערטער מי יאכילני בשר, מ'קען עס אפטייטשן כפשוטו, אונז זעמיר הונגעריג געב אונז צו עסן, דאס איז נישט אזוי געפערליך, דאס האבן זיי געזאגט פאר משה רבינו און ער האט פארשטאנען פון דעם אז זיי זענען הונגעריג און ס'האט אים טאקע נישט געפאלן, ווייל מ'דארף זיין צופרידן מיט דאס וואס דער אייבערשטער געבט, דער אייבערשטער געבט דעם מאן דארף זיך נישט אפרעדן, אבער ס'איז נישט אזוי געפערליך אז ס'דארף קומען א שטארקע חרון אף. דער אייבערשטער האט פארשטאנען אין די ווערטער מי יאכילני בשר אז זיי האבן געלייקנט אינעם אייבערשטנ'ס כח. ווער וועט אונז געבן בשר אפילו דער אייבערשטער אליין קען נישט? דאס איז שוין א געוואלדיגע מינות ואפיקורסות צו זאגן, און אויף דעם איז געווען א שטארקע חרון אף פונעם אייבערשטן. די כתב סופר זאגט א ענדליכע בחינה, ווייל חזל זאגען אז די אלע זאכען וואס זיי האבן גערעדט דא, זכרנו את הדגה, און מ'וועט באלד זען אין רש י, בוכה למשפחותיו, דאס אלעס איז געווען אויף די עריות וואס מ'האט זיי גע'אסר'ט ביי מתן תורה, אויף דעם האבן זיי זיך יעצט אפגערעדט. אבער אפן און גראב האבן זיי נישט גערעדט דערפון. גערעדט האבן זיי, מי יאכילנו בשר, זכרנו את הדגה. ס'איז נאר געווען טמון ברמז, באהאלטן, אין דעם האט מען געדארפט פארשטיין וואס זייער עיקר ציל דא, אז זיי האבן געוואלט קענען חתונה האבן מיט זייערע עריות. ממילא פאר משה רבינו, וואס ער האט נאר געהערט די אויבנאויפיגע ווערטער וואס זיי האבן געזאגט, האט עס פארדראסן, עס האט אים געבאדערט פארוואס זיי זענען נישט צופרידן מיט די מן וואס דער אייבערשטער גיבט. אבער דער אייבערשטער וואס ער האט פארשטאנען אין דעם די טיפערע כוונה, זייער מחשבה וואס דאס איז געווען אויף די איסור פון עריות, דאס האט אים זייער שטארק פארדראסן. זאגט רש י בוכה למשפחותיו, די ערשטע פשט איז, משפחות משפחות נאספים ובוכים, מען האט זיך צוזאמגענומען גאנצע משפחות און געוויינט צוזאמען, לפרסם תרעומתן בגלוי, זיי האבן געוואלט אז ס'זאל ווערן א פרסום פון זייער אפרעדעריי יעדער איינער זאל דאס זען, און איש לפתח אהלו מיינט וויבאלד די משפחות זענען האבן געוואוינט איינער לעבן די אנדערע, יעדע משפחה האט געוואוינט טיר צו טיר מיטן אנדערן, האבן זיי זיך אלע ארויסגעזעצט ביי די עפענונגען פון זייערע געצעלטן און צוזאמען געוויינט. ורבותינו אמרו למשפחותיו מיינט על עסקי משפחות, על עריות הנאסרות להם, זיי האבן זיך יעצט דערמאנט מורד צו זיין אינעם אייבערשטן און אראפווארפן פון זיך דעם עול המצוות, און זיך אפגערעדט אויף דעם פאקט וואס מ'האט זיי במתן תורה אוועקגענומען די געלעגנהייט חתונה צו האבן מיט פארשידענע עריות וואס א בן נח מעג נאך יא מיט זיי חתונה האבן, און אויף דעם האבן זיי זיך יעצט אפגערעדט, הגם מתן תורה איז שוין געווען אזוי לאנג צוריק, אבער יעצט וואס דאס איז געווען די צייט פון זיך אפרעדן, וואס זיי האבן זיך אנגעהויבן אפצורעדן אז זיי ווילן צוריק גיין צו די אלטע צייטן פון מצרים וואס זיי האבן נישט געהאט קיין שום שעבודים, האבן זיי יעצט אויכעט ארויסגעווארפן די טענה פון עסקי משפחות, איש לפתח אהלו, אונז זיצט מען דא ביי די עפענונג פונעם געצעלט און מען קען זיך זען איינער דעם אנדערן, הלוואי וואלט מען געקענט אויכעט חתונה האבן איינער מיטן אנדערן, אויף דעם האבן זיי יעצט געוויינט. פסוק י א, ויאמר משה אל ה', משה רבינו האט געזאגט צום אייבערשטן, למה הרעות לעבדך, פארוואס האסטו שלעכט געמאכט פאר מיר דיין קנעכט, פארוואס האסטו ארויפגעווארפן אויף מיר, בעל כרחי, דעם שליחות זיי ארויסצונעמען פון מצרים, ולמה לא מצאתי חן בעיניך, פארוואס האב איך נישט געפונען קיין גענאדע אין דיינע אויגן ווען איך האב דיר געבעטן שלח נא ביד תשלח שיק א צווייטן שליח, לשום את משא כל העם הזה עלי, פארוואס האסטו דאס געטון, ארויפצולייגן אויף מיר די לאסט פון די גאנצע פאלק, האסט מיר נישט געגעבן קיין שום הילף, קיין שום אנדערע מנהיגים וואס זאלן מיר ארויסהעלפן און אינאיינעם מיט מיר טראגן דעם שווערן עול. פסוק י ב זאגט משה רבינו ווייטער, האנכי הריתי את כל העם הזה, צו האב איך געמאכט טראגן דאס גאנצע פאלק, אזוי לערנט דער תרגום, אז הריתי, דאס גייט ארויף אויף די טאטע, אם אנכי ילדתיהו, צו האב איך אים געבוירן, צו איך בין דען זיין מאמע, אנדערע לערנען פארקערט, הריתי מיינט די מאמע, וואס זי האט זיי פאקטיש געטראגן, ילדתיהו מיינט דער טאטע, וואס ער האט זיי געמאכט געבוירן, אזוי ווי שטייט ויולד נח, דער רמבן לערנט אז ביידע לשונות גייט ארויף אויף די מאמע וואס זי האט זיי געטראגן און געבוירן, אין די פאל האט זי מער א געפיל צו די קינדער און אפילו זיי מוטשענען אסאך ווייסט זי אז זי האט שוין אסאך שווערער דורכגעמאכט מיט זיי און זי טוט מער פארליידן און פארנעמען פון זיי. ממילא פרעגט משה רבינו, צו בין איך דען זייער טאטע אדער זייער מאמע, כי תאמר אלי, אז דו זאגסט צו מיר שאהו בחיקך, טראג אים, אין דיין שויס, כאשר ישא האומן את היונק, אזוי ווי דער אויפציער, דער טאטע מאמע, טראגן דאס קינד, אזוי ווילסטו אז איך זאל זיי טראגן על האדמה, צו דעם לאנד, אשר נשבעת לאבותיו, וואס דו האסט געשוואוירן פאר זיינע עלטערן. זאגט די ספורנו, א טאטע מיט א קינד פארשטייען זיך, אפילו ווען זיי האבן א שטיקל חילוקי דעות, ווייל דער קינד ווייסט אז דער טאטע מיינט זיין טובה, ממילא האט ער רעספעקט פארן טאטן און ער פאלגט אים אויס אפילו ווען ער פארשטייט נישט אלעס, אבער איך מיט די אידן אונז פארשטיי מיר זיך נישט אזוי גוט ווי א טאטע מיט א קינד, זיי האבן פארשידענע טענות אויף מיר, זיי זענען מיר חושד אין פארשידענע זאכן, איך בין נישט ווי זייער טאטע מאמע וואס קענען זיך דורכקומען מיט זיי סאך א גרינגערע אופן. זאגט רשי כי תאמר אלי שאתה אומר אלי אז דו זאגסט מיר שאהו בחיקך והיכן אמר לו כן ווי האט אים דער אייבערשטער געזאגט אז ער דארף טראגן די אידן ווייל ס'שטייט לך נחה את העם גיי פיר דאס פאלק ואומר שטייט נאך א פסוק ויצום אל בני ישראל ווען ער האט געשיקט משה און אהרן זאלן ארויסנעמען די אידן פון מצרים האט ער זיי באפוילן אויף די אידן על מנת שיהיו סוקלים אתכם אפילו מ'וועט ענק פארשטיינערן און מחרפים אתכם אפילו מ'וועט ענק פארשעמען און שענדן און לעסטערן זאלט עטס נאך אלץ לײַדן און שװײַגן און פֿירן די ייִדן, אַזױ װי אַ מנהיג ישׂראל דאַרף צו פֿירן, פֿאַרנעמען און נישט װערן אױפֿגערעגט. ממילא, זאָגט משה רבינו, װען איך װאָלט געװען זײער טאַטע-מאַמע, װאָלט איך דאָס געקענט סובל זײַן, אָבער אַזױ װי נישט, װיל איך פֿאַרשטײן, פֿאַר װאָס האָסטו מיר געהײסן, שאהו בחיקך, זאגט דער רבי יוסף בכור שור, ווען דו וואלסט מיר נישט געהייסן, וואלט איך מיך אויפגעהויבן פיס און אנטלאפן, ווייל איך קען עס שוין נישט אויסהאלטן, אבער אז דו האסט מיר געהייסן מוז איך עס טון, נאר איך וויל פארשטיין ווי אזוי דאס קען ווייטער אנגיין, איך קען דאס נישט אליין טון. זאגט רשי על האדמה אשר נשבעת לאבותיו אתה אומר לי לשאתם בחיקי. דאס איז נישט קיין המשך מיט כאשר ישא האומן את היונק, נאר דאס איז א המשך מיט די פריערדיגע ווערטער שאהו בחיקך, אז דער אייבערשטער האט אים געהייסן אז ער דארף פירן די אידן ביז ער טראגט זיי אריין אין דעם לאנד וואס ער האט געשוואוירן פאר זייערע עלטערן. פסוק יג, מאין לי בשר, פון וואו איז דא צו מיר פלייש לתת לכל העם הזה צו געבן פאר די גאנצע פאלק, כי יבכו עלי לאמר אז זיי וויינען אויף מיר צו זאגן תנה לנו בשר ונאכלה, געב אונז פלייש און אונז זאל מען קענען עסן, פסוק י ד לא אוכל אנכי לבדי לשאת את כל העם הזה, איך קען נישט אליינס טראגן די גאנצע פאלק, כי כבד ממני, ס'איז שווערער פון מיר, ס'איז צו שווער פאר מיר, זאגט דער אור החיים הקדוש, משה רבינו האט מיט דעם געמיינט צו זאגן, איך האב נישט סתם א טענה וואס איך רעד מיך אפ, אז איך וויל דיר נישט פירן, איך וויל דיר נישט אויספאלגן חלילה, ניין, איך וויל זייער גערן זיין ווייטער זייער פירער, אבער דו מוזט מיר צוגעבן הילף, ווייל אזוי ווי ס'שטייט און גייט, שאץ איך מיך אפ אז ס'איז צו שווער פאר מיר אליינס. ביז יעצט האט ער געהאט די הילף פון די פריערדיגע זקנים, וואס זיי זענען אויסגעשטארבן יעצט ביי תבערה, ווי ס'שטייט פריער אין פסוק, בקצינים שבמחנה, ממילא האט ער געבעטן אז ער דארף נאך הילף. וואס וועט ער האבן פון די פרישע הילף? אפילו ווען ער וועט זאל האבן נאך מענטשן מיט זיך זאגט דער רמבן, וועלן אלע טענות ווייטער פאלן אויף משה רבינו'ס אקסלען, יעדער איינער וועט ווייטער האבן תרעומות אויף אים אז ער דארף מתפלל זיין פאר זיי, וואס וועט ער אויפטון מיטן צונעמען די זיבעציג זקנים ווי די פסוק זאגט ווייטער, זאגט דער רמבן די פשט איז אז וויבאלד די אלע זיבעציג זקנים וועלן אויך באקומען א רוח נבואה, און יעדע זאך וואס מיר דארפן איבערגעבן פארן פאלק וועט קומען דורך משה רבינו און ס'וועט אריבערגיין אויכעט צו זיי בנבואה און זיי וועלן עס ווייטער איבערגעבן פאר זייער שבט און פאר זייערע מענטשן ארום, איז אטאמאטיש א מענטש וועט האבן טענות וועט ער אויכעט גיין צו זיי און וועט צורו לאזן אביסל משה רבינו וועט אים נישט אזויפיל באמוטשען, און אויכעט אז ס'וועט זיין אזויפיל געהילפן פאר משה רבינו, אפשר וועט זיי געלונגען צו בארואיגן דאס פאלק, אביסל אפשטילן די געמיטער מ'זאל נישט האבן אזויפיל טענות, ממילא האט ער געבעטן אז מען זאל אים צוגעבן נאך הילף, פסוק ט ו, ואם ככה את עושה לי, און אויב דו טוסט מיט מיר אזוי אז דו לאזט מיך דא איינער אליין, הרגני נא הרוג, בעט איך דיר אז דו זאלסט מיר ענדערשער הרג'ענען, אם מצאתי חן בעיניך, אויב איך האב געפונען גענאדע אין דיינע אויגן, ואל אראה ברעתי און איך וויל נישט זען אין מיין שלעכטס. די מפרשי הפשט זאגן אז דאס גייט ארויף אויף דעם וואס משה רבינו האט חושש געווען אז מען וועט אים נישט צוגעבן קיין שום הילף, האט ער געזאגט, אז ווי איידער איך זאל האבן א שטאטע טויט אז די אידן זאלן מיך פייניגן דא און דערקוטשענען די יארן, וויל איך ענדערשער אז דו זאלסט מיר געבן א נעם אוועק פון די וועלט, איך בין אפילו מסכים אז איינער זאל מיך הרג'ענען, ווי איידער איך זאל אזוי ליידן די אלע יארן פון זיי, און זיי זאלן מיר אוועק נעמען דעם אפעטיט צום לעבן אויף א שטאטן אופן. אבער רשי לערנט ואם ככה את עושה לי גייט ארויף אז דער אייבערשטער האט געוויזן פאר משה רבינו די שטראף וואס גייט קומען אויף זיי מיטן שליו, און אויף דעם איז אפגעשוואכט געווארן זיין כח, און ער האט געזאגט, אויב דו מאכסט מיר אזוי אפגעשוואכט ווי א נקבה, אם ככה אויב אזוי אז דו ווילסט טאקע שטראפן די אידן, איז את עושה לי, אזוי לערנט דער מזרחי פשט לויט רש י אינעם פסוק, דו מאכסט מיר אפגעשוואכט ווי א נקבה, און איך בעט דיך, זאלסט מיך פריער הרג'ענען, איך קען נישט צוקוקן די שלעכטס פון די אידישע קינדער, אזוי ווי א משל פון א טאטע מיט א קינד, וואס דער טאטע בעט זיך צום צום רוצח ער זאל אים פריער הרג'נען ווייל ער קען נישט צוקוקן ווי מ'וועט הרג'נען דעם קינד. זאגט רשי, ואם ככה את עושה לי, תשש כוחו של משה כנקבה כשהראהו הקדוש ברוך הוא הפורענות שהוא עתיד להביא עליהם על זאת, ווען דער אייבערשטער האט געוויזן פאר משה די שטראף וואס ער גייט ברענגען אויף די אידן צוליב דעם, איז געווארן משה רבינו אפגעשוואכט ווי א נקבה פאר דעם שטייט דא א לשון את און נישט א לשון אתה, אמר לפניו פאר דעם האט משה רבינו געזאגט פארן אייבערשטען אם כן הרגני תחילה אויב אזוי בעט איך זאלסט מיך הרג'נען צוערשט, און דער רמבן שטעלט זיך ווייל בפשטות ווען מען לערנט דעם פסוק אם ככה את עושה לי גייט די ווארט את ארויף אויפן אייבערשטען, וואלט געדארפט שטיין תשש כוחו פונעם אייבערשטען חלילה, וואס איז די פשט פון תשש כוחו של משה? איז די חזקוני לערנט פשט. אז משה רבינו איז געווארן אזוי אפגעשוואכט אז באמת האט ער געוואלט זאגן אתה, נאר אזוי ווי א מענטש וואס ער געט א קרעכץ אינמיטן רעדן ער קען נישט ווייטער רעדן, איז עס געבליבן מיט די אותיות את אנשטאטס די אותיות אתה. די תשש כוחו כנקבה און ספיד האט נישט געקענט ארויסברענגען פון מויל אפילו די גאנצע ווארט אתה, און עס איז געבליבן מיט די אותיות את. און די מזרחי האבן שוין געזאגט לערנט אז עס איז צוטיילט אזוי ווי עס איז דא טאקע א פסיק אין פסוק צווישן ככה און את, ואם ככה אויב אזוי, את עושה לי מאכסטו מיך אפגעשוואכט ווי א נקבה. זאגט רשי ואל אראה ברעתי ברעתם היה לו לכתוב ס'וואלט ווען געדארפט שטיין אין זייער שלעכט מ'רעדט דאך דא פון די שטראף וואס דארף קומען אויף אידן אלא שכינה הכתוב די פסוק האט אביסל ארומגעדרייט דעם שפראך וזה אחד מתיקוני סופרים בתורה לכינוי ולתיקון לשון דאס איז איינע פון די פלעצער ווי דער אייבערשטער האט געהייסן פאר משה רבינו שרייבן אביסל אן אנדערע לשון ס'זאל זיין מער בדרך כבוד אקעגן דעם אייבערשטן צו קעגן די אידן. פסוק טז, ויאמר ה' אל משה, און דער אייבערשטער האט געזאגט צו משה, אספה לי, זאמל איין, פאר מיינעטוועגן, וואס איך דארף דיך באפרידיגן, דו האסט מיר געבעטן איך זאל דיר געבן הילף, גיי איך דיר צושטעלן טאקע די אלע מענטשן, זאמל איין, פאר מיינעטוועגן, שבעים איש מזקני ישראל, זיבעציג מענטשן פון די עלטסטע פון די אידן, וואס איז די חשבון פון זיבעציג, זאגט די רמבן, ס'איז דא זיבעציג אומות אויף די וועלט, מיט זיבעציג שפראכן, ווייל ס'איז דא זיבעציג מזלות און שרים אויבן אין הימל, ס'דא זיבעציג סארט כוחות, יעדע פאלק האט זיך זיין כח, ווען מ'וועט נעמען די זיבעציג זקנים, וועט דאס פארנעמען אין זיך, ס'וועט האבן אין זיך אלע סארטן כוחות און דעות פון די וועלט, ממילא וועט דאס זיין די ריכטיגע עדת זקנים, די סנהדרין שפעטער איז דאך אויכעט געווען זיבעציג, מ'זעהט בשבעים נפש ירדו אבותינו מצרימה, ס'האט זיך שוין אנגעהויבן דעמאלטס מיט די מספר הכולל פון שבעים, מען זעט אויך אז עס איז געוועזן זיבעציג משפחות ביי אידן אין פרשת פנחס אויסגערעכנט, פארשידענע זאכן וואס מען זעט אז ס'האט צו טוהן מיט די צאל פון זיבעציג, דער בעל הטורים ברענגט דא אז דער אייבערשטער האט זיבעציג נעמען, אידן האבן זיבעציג נעמען, און אויך ירושלים האט זיבעציג נעמען, פארשידענע זאכן ביי כלל ישראל דרייען זיך ארום די צאל פון זיבעציג. אשר ידעת וואס דו ווייסט כי הם זקני העם אז זיי זענען די עלטסטע פונעם פאלק ושוטריו און זיינע ציכטער, זאגט דער אבן עזרא פשט, אמאל איז דא איינער וואס איז שוין צו אלט, ער קען שוין נישט ציכטן, מען דארף קענען האבן א שטרענגע שפראך מיטן עולם, און פון די אנדערע זייט איז דא איינער וואס ער איז יא ראוי צו זיין א שוטר אבער ער איז נישט פון די זקנים, ס'האט זיך אויסגעפעלט צוויי תנאים, סיי זיי זאלן זיין פון די זקני העם און סיי פון די שוטרים, ולקחת אותם אל אוהל מועד דו זאלסט זיי נעמען צום אוהל מועד והתיצבו שם עמך זיי זאלן זיך דארט אראפשטעלן מיט דיר אינאיינעם. זאגט רש י אספה לי, הרי תשובה לתלונתך דאס איז אן ענטפער אויף דיין אפרעדינג שאמרת וואס דו האסט געזאגט לא אוכל אנכי לבדי איך קען נישט אליין, שטעל איך דיר צו זיבעציג העלפערס. שטעלט זיך רש י והזקנים הראשונים היכן היו, וואו זענען געווען די פריערדיגע זקנים, והלא אף במצרים ישבו עמהם, מ'זעט דאך אפילו אין מצרים האבן זיי שוין געהאט די זקנים מיט זיך שנאמר לך ואספת את זקני ישראל, ממילא אפילו אין די שווערע צייטן פון מצרים זענען די זקנים געווען מיט משה רבינו, איז. וואו זענען זיי יעצט אהינגעקומען אז מען האט געדארפט נעמען פרישע? אלא נאר באש תבערה מתו זיי זענען אויסגעשטארבן ביי די פייער פון תבערה וואס איז טאקע געווען א מידה כנגד מידה זאגט די חזקוני ווי רש י ברענגט דא אראפ אז זיי זענען מחיוב מיתה געווארן ביים בארג סיני ווייל זיי האבן געקוקט אויף די שכינה מיט א אופן פון קלות ראש וואס די שכינה איז דאך ווי א ברענעדיגע פייער ממילא זענען זיי מחיוב געווארן מיתה דורך שריפה און דאס שטימט זייער גוט לויט די מאן דאמר בקצי המחנה מיינט בקצינים שבמחנה די חשיבי העדה, לויט די אנדערע מאן דאמר שטייט אין מדרש אז די זקנים זענען שוין געשטארבן ביים עגל. זאגט רש י ראויים היו לכך מסיני, נאך פון בארג סיני זענען זיי געווען ראוי צו שטארבן, דכתיב ויחזו את האלקים, שטייט דארטן אז זיי האבן געזען די מראה כבוד השכינה, אבער ויאכלו וישתו, זיי האבן זיך געפירט מיט א קלות ראש אזוי ווי איינער עסט און טרינקט, שנהגו קלות ראש כנושך פיתו ווי איינער בייסט אינעם ברויט ומדבר בפני המלך בשעת ער רעדט פארן קעניג, וזהו ויאכלו וישתו, זיי האבן זיך איינגעקוקט אין די שכינה מיט א אופן פון א קלות ראש און זענען מחיוב געווארן דערפאר מיתה, ולא רצה הקדוש ברוך הוא ליתן אבילות במתן תורה, דער אייבערשטער האט אבער נישט געוואלט צושטערן די מתן תורה מיט א קלאג, ופרע להם כאן האט ער זיי דא באשטראפט און דא זענען זיי בתבערה אומגעקומען. אשר ידעת כי הם וגומר, אותם שאתה מכיר די וואס דו דערקענסט, שנתמנו עליהם שוטרים במצרים בעבודת פרך, דעמאלטס ווען די מצריים האבן אויפגענומען שוטרים איבער די אידן אז זיי זאלן זען אז די אידן זאלן צושטעלן די פונקטליכע צאל ארבעט, דעמאלטס זענען זיי געשטעלט געווארן צו שלאגן די אידן, און דערווייל והיו מרחמים עליהם זיי האבן זיך דערבארעמט אויף די אידן ומוכים על ידם זיי זענען געשלאגן געווארן צוליב דעם, די אידן האבן נישט געגעבן די זעלבע צאל ציגל וואס זיי האבן געדארפט, און די שוטרים האבן נישט גענוג געפייניגט, ממילא ווען זענען זיי געשלאגן געווארן דורך די מצריים צוליב דעם, זאגט דער רבינו בחיי, אזא איינער האט זיכער א פילבאר הארץ, ער האט רחמנות אויף אידן, אזא איינער וואס ער האט שוין געליטן צוליב זיי, דער וועט זיכער ווייטער פארנעמען אלע זייערע טענות, ס'איז פאסיג אז מ'זאל זיי אויפנעמען, שנאמר ויכו שוטרי בני ישראל, די שוטרי בני ישראל זענען געשלאגן געווארן, איז עתה יעצט יתמנו בגדולתן, זאלן זיי אויפגענומען ווערן ביי די גרויסקייט פון די אידן, כדרך שנצטערו בצרתן, פונקט ווי זיי האבן זיך מצער געווען ווען די אידן האבן געהאט צרות, אזוי זאלן יעצט אויכעט גרויס ווערן ווען די אידן זענען גרויס, וואס ס'שטייט א לשון. אין דעת זקנים, שכל מי שמוסר עצמו על ישראל, ווער עס איז זיך מוסר נפש פאר אידנס וועגן, זוכה לגדולה ולכבוד ולרוח הקודש. זאגט רשי ולקחת אותם, מענטשן נעמט מען נישט מיט די הענט, נאר קחם בדברים, נעם זיי מיט רייד, רעד זיי איבער, אז ס'לוינט זיך זיי, אשריכם וואויל איז ענק, שנתמניתם פרנסים על בניו של מקום, עטס ווערטס געשטעלט צו זיין פירערס אויף די אייבערשטער'ס קינדער, והתיצבו שם עמך. וואס איז דער לשון התיצבו וואס דאס איז א לשון גדולה וחשיבות? אז זיי וועלן זיך אראפשטעלן צוזאמען מיט דיר, וועט דאס זיין א חשיבות פאר זיי, כדי שיראו ישראל וינהגו בהם גדולה וכבוד, אידן זאלן דאס זען, און אזוי וועלן זיי האבן מער כבוד אפגעבן און מער גרויסקייט פירן אין זיי, ויאמרו און מענטשן וועלן זאגן, חביבין אלו, די זענען באליבט, שנכנסו עם משה לשמוע דיבור מפי הקדוש ברוך הוא, זענען אריין מיט משה רבינו צו הערן דעם דיבור פונעם אייבערשטן. דאס איז א זאך וואס די אידן וועלן זאגן, זיי וועלן מיינען, אז זיי די זקנים הערן אויך דעם דיבור, דערווייל וועלן מיר זען שפעטער, אין די קומענדיגע פסוק שטייט אז דער אייבערשטער האט גערעדט נאר מיט משה רבינו, די זקנים האבן נישט געהערט דעם דיבור, אבער די אידן האבן דאך נישט געוואוסט פונקטליך וואס דארט איז פארגעגאנגען, זיי זעען נאר אז מען נעמט זיי צאם אינאיינעם מיט משה און עס קומט א דיבור נבואה און זיי זאגן עס אויך א דיבור, מיינען זיי אז די דיבור איז געווען פאר זיי אויך, על כל פנים וועלן זיי אפגעבן די ריכטיגע כבוד פאר די שבעים זקנים. פסוק י"ז, וירדתי דער אייבערשטער זאגט איך וועל נידערן איך וועל אראפ קומען אהין, מאכן רוען מיין שכינה אויף זיי, ודיברתי עמך שם, איך וועל רעדן מיט דיר משה רבינו דארטן ואצלתי, און איך וועל אפשיידן, מן הרוח אשר עליך, פון די גייסט וואס גייט אויף דיר, ווי דער רמבן זאגט, איך וועל צוריק האלטן אביסל פון די גייסט וואס דארף גיין אויף דיר, און דאס וועל איך ארויף געבן אויף זיי, ושמתי עליהם איך וועל דאס ארויף לייגן אויף די שבעים זקנים, רשי זאגט פונעם תרגום אז ואצלתי איז א לשון פון פארמערן, דער אייבערשטער וועט פארמערן איבערגיסן פון די רוח אויף משה רבינו און ס'וועט אריבערגיין צו זיי, ונשאו אתך און זיי וועלן מיט דיר פירן במשא העם אינעם לאסט פונעם פאלק ולא תשא אתה לבדך און דו וועסט מער נישט פירן אליינס. זאגט רשי וירדתי זו אחת מעשר ירידות הכתובות בתורה, דאס איז איינע פון די צען פלעצער וואו ס'שטייט אין די תורה אז דער אייבערשטער האט גענידערט, וואס דאס ווייזט אויף א געוואלדיגע חשיבות אז דער אייבערשטער האט געמאכט א ספעציעלע השראת השכינה אויף די שבעים זקנים, ודיברתי עמך, רעדן וועל איך אבער נאר מיט דיר משה רבינו ולא עמהם נישט מיט זיי, ואצלתי כתרגומו וארבי, ס'איז א לשון פון פארמערן, כמו ואל אצילי בני ישראל די גרויסע די חשוב'ע פון די אידן, ושמתי עליהם למה משה דומה באותה שעה צו וואס איז משה רבינו געווען גלייך אין יענע צייט לנר שמונח על גבי המנורה, א לעכט וואס ליגט אויפן לייכטער והכל מדליקין הימנו יעדער צינדט אן פון דעם ואין אורו חסר כלום ס'פעלט אים גארנישט ס'איז גארנישט אוועקגעגאנגען פון זיין מעלה פון זיין גדלות ער האט גארנישט פארלוירן צוליב דעם ונשאו אתך התנה עמהם נעם דיך אויס מיט זיי אז זיי זאלן טאקע פירן צוזאמען מיט דיר אויפן זעלבן אופן וואס כ'האב מיך אויסגענומען מיט דיר זאלסטו דיך אויסנעמען מיט זיי על מנת שיקבלו עליהם טורח בני זיי זאלן אננעמען אויף זיך די מוטשעניש פון מיינע קינדער שהם טרחנים וסרבנים, זיי זענען גרויסע אויסנוצערס, גרויסע באמוטשענערס, און גרויסע סרבנים וואס זיי טוען נישט אויספאלגן וואס מען הייסט זיי. ולא תשא אתה לבדך, הרי תשובה דאס איז אן ענטפער למה שאמרת צו וואס דו האסט גע'טענה'ט לא אוכל אנכי לבדי. פסוק י"ח זאגט דער אייבערשטער ולעם תאמר און צום פאלק זאלסטו זאגן, התקדשו למחר, גרייט ענק צו אויף מארגן, ואכלתם בשר און דעמאלטס וועט עטס עסן פלייש. זאגט דער אור החיים הקדוש פארוואס האט מען עס אפגעשטופט צום מארגן, ער האט זיי געוואלט געבן א געלעגנהייט תשובה צו טון, זאלן האבן דעם נאכט זיך איבערצוטראכטן און חרטה האבן אויף זייערע טענות, און אזוי וועט דער אייבערשטער צורייסן די שלעכטע גזירה. כי בכיתם באזני ה' לאמר ווייל עטס האטס געוויינט אין די אויערן פונעם אייבערשטן צו זאגן מי יאכילנו בשר ווער וועט אונז געבן צו עסן פלייש, זאגט דער בכור שור, ס'קומט זיך ענק נישט קיין פלייש, אבער ווייל עטס וויינטס געט מען ענק נאך אזוי ווי א קינד וואס מען זאגט אים דו האסט טו הער שוין אויף צו וויינען כי טוב לנו במצרים עטס האטס געטענה'ט ס'איז אונז בעסער געווען אין מצרים עטס זענטס געווען כפויי טובה ווען עטס וואלטס סתם געטענה'ט אונז זעמער הונגעריג אונז דארף מער צו עסן וואלט די טענה אויף ענק נישט געווען אזוי שטארק ווי דאס וואס עטס האטס ארויסגערוקט א טענה זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם וואס דאס איז א שטארקע כפיות הטוב וואס עטס עטס געדענקטס נישט די טובה פונעם אייבערשטער האט ענק ארויסגענומען פון מצרים, עטס פרייטס ענק נישט אז דא האט עטס א השראת השכינה א זאך וואס האט עטס נישט זוכה געווען דערצו אין מצרים, פאר די כפיות הטוב פאר דעם קומט זיך ענק אזא שטראף? ונתן ה' לכם בשר ואכלתם דער אייבערשטער וועט ענק יעצט געבן פלייש, יעצט וועט עטס עסן. פארוואס פונקט פלייש איז געקומען? זיי האבן דאך געבעטן דגה, פיש, זיי האבן געבעטן פארשידענע ירקות, אבער דאס איז געווען דער עיקר פון זייערע טענות זאגט דער רמב"ן ממילא האט מען זיי דאס נאכגעגעבן. דער אור החיים הקדוש שטעלט זיך אויף די לשון הפסוק כי בכיתם באזני ה' לאמר מי יאכילנו בשר, קוקט אויס ווי די עיקר טענה איז געווען אויף דעם וואס זיי האבן געוויינט, וואס איז אזוי געפערליך מיטן וויינען? זאגט ער ווען א מענטש וויינט איז א סימן אז ער האט שוין אויפגעגעבן, ווילאנג ס'נאך דא עפעס האפענונג טוט ער השתדלות, ער בעט שיין, מיט רחמנות, איינמאל איינער נעמט זיך וויינען איז א סימן אז ער האט שוין אויפגעגעבן אויף אלע אנדערע מיטלען, ער קען שוין גארנישט האבן קיין הילף פון קיינעם, נעמט ער זיך וויינען. דא, מיט דעם וואס זיי האבן געוויינט, האבן זיי ארויסגעוויזן אז די מי יאכילנו בשר ליגט עפעס א טיפערע באדייט, נישט סתם אזוי אז זיי דארפן פלייש, נאר אזוי ווי אונז האבן שוין אויסגעשמועסט פריער, אז זיי האבן גע'טענה'ט ס'נישט דא ווער ס'קען אונז געבן. ס'איז געווען א שטיקל כפירה און מינות פון זיי, אז זיי האבן געהאלטן מבלתי יכולת השם חלילה אז דער אייבערשטער אליין קען זיי אויכעט נישט צושטעלן וויפיל פלייש זיי דארפן. ממילא פון דעם וואס זיי האבן געוויינט און געזאגט מי יאכילנו בשר איז דאס א סימן אז דאס איז געווען א יאוש זאך אז זיי האבן אויפגעגעבן און זיי האבן געהאלטן אז דער אייבערשטער קען זיי אויך נישט צושטעלן און אויף דעם ארויף קומט זיך זיי דעם עונש. זאגט רש"י התקדשו, הזמינו עצמכם לפורענות, גרייטס ענק צו אויף דעם שטראף וואס גייט קומען, וכן הוא אומר מען טרעפט דעם לשון פון קודש אויף צוגרייטן צו א שטראף, והקדישם ליום הרגה. פסוק י"ט, לא יום אחד תאכלון, נישט נאר איין טאג וועט איר דאס עסן, ולא יומיים, און נישט נאר צוויי טעג, ולא חמשה ימים, און נישט פינף טעג, ולא עשרה ימים, און נישט צען טעג, ולא עשרים יום, און נישט צוואנציג טעג. וואס איז די פשט וואס ער רעכנט אויס די אלע צאל פון טעג? זאגט דער אבן עזרא אז דאס איז א רמז אזוי, יום אחד, דאס איז פשוט איין טאג, און יומיים איז דאפלט, חמשה ימים דאס איז אקעגן די פינף פינגערס וואס א מענטש האט, און עשרה ימים אקעגן די צען פינגערס פון די הענט, און עשרים יום איז די צען פינגערס פון די הענט און די צען פינגערס פון די פיס, ער האט געמיינט צו זאגן אזוי ווי איינער זאגט עטס עס קענען עסן מיט אלע צוואנציג פינגערס, און עטס עס קענען עסן אויף א חודש טעג און ביז ס'וועט ענק ארויסגיין טאקע פון די נאזלעכער עטס וועטס פארמיאוסט ווערן דערפון. אנדערע לערנען אז די לא יום אחד תאכלון דאס איז טאקע די פורעניות, אז ווען די פלייש וועט קומען און מ'וועט אנהייבן צו עסן, וועלן זיין אזעלכע מענטשן וואס זיי וועלן עס ניטאמאל עסן איין טאג, זיי וועלן גלייך אויסשטארבן, אזוי וועט מען זען שפעטער אין די פסוקים אז ס'איז געווען אזעלכע וואס זענען גלייך אויסגעשטארבן, און נאכדעם איז דא אזעלכע וואס וועלן נישט דערלעבן צוויי גאנצע טעג. און די ערליכערע זאגט דער ש"ך על התורה זיי וועלן לעבן פינף טעג, און די שוואכערע זיי וועלן זיך מוטשענען צען און צוואנציג טעג. פסוק כ, עד חודש ימים, ביז א חודש פון טעג, עד אשר יצא מאפכם, ביז ס'וועט ענק ארויסגיין פון די נאז, והיה לכם לזרא, און ס'וועט זיין צו ענק פארמיאוסט. ס'וועט זיין דערווייטערט, עטס וועט עס דערווייטערן אויף א שטארקן אופן, דער רבינו בחיי זאגט אז דארט ווי ס'שטייט א אלף אויף א פלאץ פון ווי ס'וואלט געדארפט שטיין א היי, איז דאס א סימן פון א עקסטרעמע אופן, לזרא מיינט אז מען וועט עס פארווארפן אויף א ווייטן אופן. יען כי מאסתם את השם אשר בקרבכם ווייל עטס האטס פארמיאוסט דעם אייבערשטן וואס ער איז צווישן ענק, ותבכו לפניו לאמר עטס האטס געוויינט פאר אים, אזוי צו זאגן למה זה יצאנו ממצרים, פארוואס זענען מיר ארויס פון מצרים? זאגט רש"י, עד חודש ימים, זו בכשרים, דאס איז געווען די מער ערליכע צווישן זיי, שמתמצין על מטותיהן זענען צוביסלעך אויסגעקוועטשט געווארן פון די כוחות אויף זייערע געלעגערס, א חודש טעג האבן זיי נאך געלעבט, ואחר כך נשמתן יוצאה. וברשעים הוא אומר ביי די שלעכטע מענטשן שטייט אבער הבשר עודנו בין שיניהם, אז אפילו ווען די פלייש איז נאך געווען צווישן די ציין ביים ערשטן טאג שוין זענען זיי געשטארבן, כך היא שנויה בספרי, אבל במכילתא שנויה חילוף דארט שטייט פארקערט רשעים אוכלין ומצטערין שלושים יום, די רשעים האבן זיך געמוטשעט דרייסיג טעג, והכשרים הבשר עודנו בין שיניהם זענען גלייך אויסגעשטארבן, זאלן זיך נישט דארפן אזויפיל מוטשענען. עד אשר יצא מאפכם כתרגומו, די פשט דערפון אזוי ווי עס שטייט אין תרגום די תקוצון ביה, וועט זיך פארמיסן דערין, יהא דומה לכם, ס'וועט זיין גלייך ביי ענק, כאילו אכלתם ממנו יותר מדי, כאילו עטס האטס געגעסן צו פיל דערפון, עד שיוצא ונגעל לחוץ דרך האף, ביז ס'גייט שוין ארויס און ס'ווערט שוין פארגרוילט, ס'קריכט שוין ארויס פון די נאז לעכער ווי מענטשן זאגן. והיה לכם לזרא, שתהיו מרחקין אותו יותר ממה שקרבתם עטס וועטס דערווייטערן נאך מער ווי עטס האטס עס פארדעם דערנענטערט, ובדברי ר' משה הדרשן ראיתי שיש לשון ס'דא א געוויסע שפראך שקורין לחרב זרא וואס א שווערד הייסט זרא, והיה לכם לזרא מיינט אז דאס וועט זיין צו ענק אזוי ווי א שווערד אז דאס וועט ענק אויסהרג'נען. את השם אשר בקרבכם, אם לא שנטעתי שכינתי ביניכם ווען נישט וואס איך האב איינגעפלאנצט מיין שכינה צווישן ענק עטס האטס געהאט אלע גוטע זאכן, דורך דעם וואס איך האב גערוט צווישן ענק, לא גבה לבבכם ליכנס לכל הדברים הללו, וואלט עטס ענק נישט געגרויסט אזוי צו קומען מיט די אלע טענות, ס'איז נאר געווען אלעס א בחינה פון וישמן ישורון ויבעט, און דערפאר קומט זיך ענק דעם עונש. פסוק כ א, ויאמר משה, האט משה רבינו געזאגט צום אייבערשטן, שש מאות אלף רגלי, זעקס הונדערט טויזנט פיסגייער, ווי דער נצי"ב זאגט א געדאנק לויט ווי די גמרא זאגט אין מסכת שבת אז מען זאל עסן אסאך מיטן מויל און מען וועט שפירן מער כוחות אין די פיס צו קענען גיין, קומט אויס אז איינער וואס דארף אסאך גיין דארף ער עסן אסאך, האט משה רבינו גע'טענה'ט איך האב דא זעקס הונדערט טויזנט פיס גייער וואס זיי דארפן האבן אסאך כוחות צו קענען גיין, ממילא דארפסטו זיי צושטעלן זייער אסאך פלייש, העם אשר אנכי בקרבו, פון די צאל באשטייט דאס פאלק וואס איך געפין מיך צווישן אים, ואתה אמרת און דו האסט געזאגט בשר אתן להם ואכלו חודש ימים, איך וועל זיי געבן פלייש און זיי וועלן עסן א חודש טעג. זאגט רש"י שש מאות אלף רגלי לא חש למנות את הפרט שלושת אלפים היתרים, ס'שטייט דאך אויסגערעכנט אין פרשת במדבר אז ס'איז געווען דריי טויזנט מיט נאך מער ווי די זעקס הונדערט טויזנט אבער ער האט נישט חושש געווען אויסצורעכענען די איבריגע, ור' משה הדרשן פירש שלא בכו אלא אותן שיצאו ממצרים, ווען מ'איז ארויס פון מצרים אין פרשת בא שטייט די צאל פון זעקס הונדערט טויזנט. וויל מען דא מרמז זיין אז נאר די וואס זענען אמאל געווען אין מצרים און זיי האבן געקענט זאגן דעם זכרנו את הדגה, נאר זיי האבן זיך יעצט אפגערעדט די איבעריגע האבן נישט געקענט האבן דעם טענה. פסוק כ ב, טענה'ט משה רבינו הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם, אויב שאף און רינדער זאל געשאכטן ווערן פאר זיי, וועט דאס גענוג זיין פאר זיי, אם את כל דגי הים, אויב אלע פיש פונעם ים יאסף להם וועט פארזאמלט ווערן פאר זיי, ומצא להם, וועט דאס גענוג זיין פאר זיי. ברענגט רש"י אראפ צוויי פשטים אין די טענה פון משה רבינו. זאגט רש"י הצאן ובקר ישחט זה אחד מארבעה דברים שהיה רבי עקיבא דורש ואין רבי שמעון דורש כמותו דאס איז איינס פון פיר זאכן וואס רבי עקיבא האט גע'דרש'נט אויף א געוויסע וועג אבער זיין תלמיד רבי שמעון האט נישט געהאלטן אזוי ווי די דרש רבי עקיבא אומר שש מאות אלף רגלי ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חודש ימים הצאן ובקר הכל כמשמעו מי מספיק להם די פשט איז פשוט וועט עס דען זיין גענוג פאר זיי כענין שנאמר ומצא כדי גאולתו די ומצא להם מיינט צו וועט עס טאקע זיין גענוג. איז לכאורה לויט דעם איז דאך זייער שווער ווייל דאס ארויסגערוקט א שטארקע טענה קעגן דעם אייבערשטן, ער האט זיך אפגערעדט אז עס וועט נישט זיין גענוג אפילו דער אייבערשטער זאל ברענגען, ואיזו קשה, וועלכע עבירה איז שווערער, זו, או שמעו נא המורים וואס איז געווען ביי די מעשה פון מי מריבה? דאס איז דאך אסאך א שטערקערע טענה אויף משה רבינו פארוואס ער האט אזוי געזאגט. אלא נאר, לפי שלא אמר ברבים, די ווערטער האט ער נישט געזאגט ברבים, חיסך לו הכתוב האט אים די פסוק פארשוינט, ולא נפרע ממנו דא האט מען אים גארנישט באשטראפט, וזו של מריבה היתה בגלוי, לפיכך לא חיסך לו הכתוב, די מעשה פון די מי מריבה איז געווען ברבים, ס'וואלט געקענט זיין א קידוש השם און ס'איז נישט ארויסגעקומען, פארדעם האט מען אים נישט פארשוינט און דא האט ער געקומען די שטראף אז ער וועט נישט אריינגיין קיין ארץ ישראל. רבי שמעון אומר, חס ושלום לא עלתה על דעתו של אותו צדיק כך, ס'קען נישט זיין אז משה רבינו זאל מיינען כפשוטו אז אפילו דער אייבערשטער זאל ברענגען אלע צאן און בקר מיט אלע פיש אין די ים וועט נישט זיין גענוג, מי שכתוב בו, דער משה רבינו וואס ביי אים שטייט א פסוק שפעטער בכל ביתי נאמן הוא, ער איז א נאמן ביים אייבערשטן אין שטוב יאמר, ער זאל זאגן אין המקום מספיק לנו אז דער אייבערשטער קען נישט צושטעלן חלילה, אלא כך אמר די פשט איז אזוי, שש מאות אלף רגלי וגומר, האט ער געוואלט אויפברענגען אז די אידן זענען אזוי פיל און מען דארף רחמנות האבן אויף זיי און זיי נישט אויסהארגענען, ואתה אמרת בשר אתן לחודש ימים ואחר כך תהרוג אומה גדולה כזו, דו זאגסט אז דו גייסט זיי שפייזן א חודש צייט מיט פלייש און נאכדעם גייסטו אויסהארגענען אזא גרויס פאלק, הצאן ובקר ישחט להם כדי שיהרגו, ותהא אכילה זו מספיקתן עד עולם? צו פאסט דען? צו איז דען די סדר פון די וועלט אזוי צו טון אז מען זאל שעכטן שאף און רינדער, כדי נאכדעם זאלן זיי געהארגעט ווערן, און ס'וועט אויסקומען אז ומצא להם, אז דאס וועט זיין גענוג פאר זיי אויף אייביג, ווייל זיי וועלן מער נישט דארפן קיין עסן, זיי וועלן שוין נישט לעבן? וכי שבחך הוא, איז דאס עפעס א לויב פאר דיר אזוי צו טון? אומרים לחמור, פאסט דען צו זאגן פאר אן אייזל, טול כור שעורים, דא האסטו א גאנצע כור פון גערשטן, עס דיך אן ונחתוך ראשך, נאכדעם וועט מען דיר אפהאקן דיין קאפ? ס'גייט נישט אזוי. השיבו הקדוש ברוך הוא אויף דעם האט אים דער אייבערשטער געענטפערט, ואם לא אתן אויב איך וועל אבער נישט געבן יאמרו וועלן זיי זאגן שקצרה ידי אז מיין האנט איז קורץ חלילה איך קען נישט אלעס צושטעלן, הטוב בעיניך געפעלט דיר טאקע אין דיינע אויגן שיד השם תקצר בעיניהם אז די האנט פונעם אייבערשטן זאל אויסזען ווי קורץ אין זייערע אויגן? ניין, יאבדו הם ומאה כיוצא בהם, ענדערש זאלן זיי און הונדערט מאל אזוי ווי זיי פארלוירן גיין, ואל תהא ידי קצרה לפניהם אפילו שעה אחת, און מיין האנט זאל נישט זיין קורץ פאר זיי אפילו א קורצע צייט. איז אלע שטעלן זיך טאקע אויף רבי עקיבא וואס איז די פשט וויאזוי קען ער דא לערנען אין פסוק אז משה רבינו האט געהאט אזא מין טענה כאילו דער אייבערשטער קען נישט צושטעלן גענוג איז דער רמבן ענטפערט אז אוודאי בדרך נס קען מען צושטעלן וויפיל ס'פעלט זיך אויס אבער משה רבינו האט נישט געהאלטן אז דא גייט יעצט געשען א נס, א נס געשעט נאר אדער ווען די אידן זענען זייער ערליך דעמאלטס געשעט א נס אויף א גוטן אופן צו ברענגען חסדים און טובות, אדער ווען די אידן האבן איבערגעפילט דאס מעסטל און מען דארף אויסגיסן אויף זיי א חרון אף, דעמאלטס קומט א נס וואס טוט זיי באשטראפן. דא האט ער געהאלטן אז ס'איז נישט אזוי געפערליך די מצב אז מען זאל זיי דארפן מאכן א נס צו באשטראפן, האט ער געהאלטן אז נאר בדרך הטבע וועט דער אייבערשטער צאמנעמען די אלע צאן ובקר וואס איז דא דארטן ארום און די אלע פיש וואס געפינען זיך אין די געגנט אום זיי צו געבן צו עסן, און אויף דעם האט ער געטענה'ט אז דאס איז נישט גענוג. אבער ר' שמעון האט געטענה'ט אז אפילו אויב דאס זאל זיין פשט אין ר' עקיבא'ס ווערטער, אבער די ווערטער אליין זענען עפעס געזאגט געווארן מיט אזא מין לשון וואס מענטשן קענען ארויסנעמען פון דעם א שטיקל גנות, אז משה רבינו זאל אזוי רעדן, מענטשן קענען זיך איינרעדן אז ער האט יא געמיינט עפעס כפשוטו. ממילא אויף די ווערטער אליין קען מען ווען האבן א קשיא, היתכן אז משה רבינו זאל אזוי זאגן, און אויף דעם אליין האט שוין רשי מסביר געווען אז דאס די ווערטער אליין זענען אויכעט פראבלעמאטיש, אבער וויבאלד ס'איז געוועזן פריוואט, ס'איז נישט געווען אויף א אופן וואס אידן האבן דאס מיטגעהאלטן, וואס דעמאלטס דארף מען ווען חושש זיין אז איינער וועט אריינלערנען אין דעם פאלשע פשט, איז אנדערש ווי ביי שמעו נא המורים, וואס דאס האט ער געזאגט פארנט פון כלל ישראל, און ס'איז טאקע פארמיטן געווארן א חילול קידוש השם, פארדעם איז ער דארט באשטראפט געווארן, אבער דא וואס ס'איז געווען בינו לבין קונו, און דער אייבערשטער האט דאך פארשטאנען משה רבינו'ס ווערטער וואס ער מיינט דא צו זאגן, און קיינער האט נישט געקענט אריינטייטשן אין דעם קיין פאלשע פשטים, פארדעם איז רשי מסביר איז ער נישט דא באשטראפט געווארן. פסוק כג, ויאמר ה' אל משה האט דער אייבערשטער געזאגט צו משה רבינו היד ה' תקצר, איז דען די האנט פונעם אייבערשטן קורץ, וועסטו דען צולאזן אז די האנט פונעם אייבערשטן זאל אויסזען קורץ אין זייערע אויגן? עתה תראה, יעצט וועסטו זען, היקרך דברי, צו ס'וועט דיך טרעפן מיינע ווערטער, צו ס'וועט טאקע אזוי פאסירן אזוי ווי איך האב פאראויס געזאגט, אם לא אדער נישט. ווי רשי לייגט אריין אז דא געווען נאך א שטיקל דין ודברים צווישן די אייבערשטער און משה רבינו, משה רבינו האט נאך געוואלט גיין מאכן א שטיקל בארואיגונג א שטיקל שלום אז די אידן זאלן אויפהערן צו פארלאנגען די פלייש און אזוי ארום וועלן זיי פארהיטן ווערן פון דעם גרויסן שטראף, און דער אייבערשטער האט אים געזאגט ס'איז א שאד די צייט זיי גייען דיך נישט צוהערן, עתה תראה היקרך דברי יעצט וועסטו זען צו ס'וועט טאקע זיין אזוי ווי איך האב געזאגט אז מ'גייט דיך נישט אויסהערן אדער נישט. זאגט רשי עתה תראה. היקרך דברי, רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר, אי אפשר לעמוד על הטפל. רש"י ברענגט דא אראפ א דריטע מהלך אין די טענה פון משה רבינו, משה רבינו האט געזאגט אז מען קען קיינמאל נישט צופרידן שטעלן מענטשן וואס האלטן זיך נאר ביים אפרעדן, מאחר שאינם מבקשים אלא עלילה, וויבאלד זיי זוכן נאר א סיבה זיך אפצוקערן פון דיר, לא תספיק להם דו וועסט זיי קיינמאל נישט צופרידן שטעלן, סופן לדון אחריך, די סוף איז אז זיי וועלן סיי ווי אייביג האבן טענות אקעגן דיר, זיי וועלן אייביק דן זיין, אם אתה נותן להם בשר בהמה גסה יאמרו דקה ביקשנו, אז דו וועסט צושטעלן בהמה גסה פלייש וועלן זיי זאגן אונז האבן מיר געזוכט בהמה דקה, ואם אתה נותן להם דקה טאמער דו געסט זיי בהמה דקה יאמרו גסה ביקשנו וועלן זיי זאגן אונז האבן מיר געדארפט בהמה גסה פלייש, אדער חיה ועוף ביקשנו, דגים וחגבים ביקשנו. אמר לו האט אים דער אייבערשטער געזאגט אם כן יאמרו שקצרה ידי, טאמער איך זאל אבער נישט צושטעלן וועלן זיי זאגן אז איך קען נישט חלילה. אמר לפניו האט משה רבינו געזאגט הריני הולך ומפייסן, לאמיך גיין זיי איבערבעטן און בארואיגן, זיי זאלן אויפהערן צו פארפירן. אמר לו האט אים דער אייבערשטער געזאגט עתה תראה היקרך דברי שלא ישמעו לך יעצט וועסטו זען צו ס'וועט טאקע פאסירן מיינע ווערטער אז זיי וועלן דיר נישט צוהערן און ס'וועט דארפן קומען די שטראף אויף זיי הלך משה לפייסן משה איז זיי געגאנגען איבערבעטן אמר להם היד השם תקצר הן הכה צור ויזובו מים אז ער האט געקענט זען דערצו אז מ'זאל שלאגן אויפן שטיין און ס'וועט רינען וואסער הגם לחם יוכל תת איז דאך זיכער אז ער קען אויכעט געבן שפייז אמרו האבן זיי געזאגט, פשרה היא זו, ער וויל זיך פשוט מתפשר זיין מיט אונז, אין בו כח למלאות שאלתנו, ווייל ער קען נישט חלילה ערפילן אונזערע בקשות, וזהו שנאמר ויצא משה וידבר אל העם, דאס שטייט ווייטער אין פסוק אז משה רבינו איז ארויסגעגאנגען און גערעדט צום פאלק, אבער כיוון שלא שמעו לו וויבאלד זיי האבן אים נישט צוגעהערט, ויאסף שבעים איש וגומר, האט ער געטון די עצה וואס דער אייבערשטער האט געזאגט און ער האט צוזאמגענומען די שבעים זקנים, וואס דעמאלטס איז געקומען די דבר השם אז ס'גייט קומען די פלייש און אז די אידן זאלן זיך גרייטן צו א פורעניות. ס'דא נאך א מהלך אין די פסוקים פון די ראשונים, וואס זיי זאגן אז משה רבינו'ס טענה איז געווען, ווייל ס'האט אים אויסגעקוקט פונעם אייבערשטנ'ס ווערטער, אז די זיבעציג מענטשן, די זיבעציג זקנים, וואס דער אייבערשטער שטעלט אים צו אלס געהילפן, זיי וועלן יא קענען זיך אן עצה געבן מיט די גאנצע פאלק און צושטעלן פאר זיי פלייש, און אויף דעם האט ער גע'טענה'ט, ס'איז דאך דא דא זעקס הונדערט טויזנט מענטשן, אפילו ווען איך זאל האבן נאך זיבעציג העלפערס, אבער אפילו איך מיט נאך זיבעציג מענטשן קענען נישט צושטעלן אזויפיל פלייש פאר אזויפיל מענטשן. און אויף דעם האט אים דער אייבערשטער געזאגט, זיי וועלן גארנישט דארפן טון, איך וועל אלעס צושטעלן, ס'וועט קומען די שליו פונעם וואסער ארויס, און קיינער וועט גארנישט דארפן צולייגן קיין האנט, אלעס וועט פליען צו יעדן איינעם ממש ביזן האנט אריין. נאך א מהלך איז דא אין די ראשונים, אז משה רבינו האט גע'טענה'ט אויב אונז וויל מיר עסן פלייש דארף מען שעכטן די בהמות, מען דארף עס טראגן אין משכן אריין, אהרן מיט זיינע קינדער דארפן שפריצן די בלוט, מקטיר זיין די אימורים, ערשט נאכדעם קען מען עסן. וויפיל כהנים איז דען דא? קוים דריי כהנים, אהרן מיט זיינע צוויי זין. איז הצאן ובקר ישחט להם, אויב מען זאל נעמען די אלע צאן ובקר וואס איז דא צו באקומען און מען וועט עס שעכטן, און אפילו עס וועט באשאפן ווערן נאך צאן ובקר, אבער ווילאנג מען דארף עס שעכטן אין משכן, ומצא להם, האב איך דען גענוג כהנים וואס זאלן קענען אהערשטעלן אזויפיל פלייש, טון די אלע עבודות וואס מען דארף טון כדי די אידן זאלן קענען עסן? די אויספיר פון די פסוק גייט שוין בדרך ניחותא. איין עצה איז דא, מען זאל געבן פיש. פיש דארף מען דאך נישט שעכטן. אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. אויב מען וועט זיי געבן פיש, וואס דאס דארף מען נאר צאמנעמען, מען דארף עס גארנישט שעכטן, דעמאלטס וועט עס יא זיין גענוג. די רמבן האבן מיר פריער אויסגעשמועסט האט מפרש געווען אז משה רבינו'ס טענה איז געווען אז עס דארף נישט געטוהן ווערן קיין נס מיט די אידן און אויב ס'זאל צוגיין אויף א דרך הטבע'דיגע אופן וועט דאך עס נישט גענוג זיין. לויט דעם פשט קומט די ענטפער פונעם אייבערשטן היד השם תקצר אז דער אייבערשטער וועט באווייזן אפילו בדרך הטבע אז ס'וועט זיין גענוג צו עסן פאר זיי, ווי מ'זעט טאקע ווען ס'איז געקומען למעשה די שליו שטייט נישט קיין ווארט אז ס'איז געקומען א רוח קדים עזה, אדער א רוח ים חזקה, וואס דאס שטייט ווען ס'איז געשעהט א מופת, א אות. דא שטייט פשוט אז ס'איז געקומען א נאטירליכע ווינט, ס'איז געקומען ורוח נסע מאת ה' ויגז שלוים מן הים, ס'איז נישט באשאפן געווארן קיין פרישע זאכן, ס'איז געקומען שליו ארויס פון ים, בדרך הטבע גמור, און דאס איז אלעס געווען גענוג פאר די שש מאות אלף רגלי. פסוק כ ד ויצא משה, משה רבינו איז ארויס געגאנגען פונעם אוהל מועד, וידבר אל העם, און ער האט גערעדט צום פאלק את דברי השם די ווערטער פונעם אייבערשטן, וואס דער אייבערשטער האט אים געהייסן ער זאל זיי איבערגעבן, התקדשו למחר, ויאסוף שבעים איש מזקני העם, ער האט צוזאמגעזאמלט די זיבעציג מענטשן פון די עלטסטע פונעם פאלק ויעמד אותם סביבות האהל ער האט זיי ארומגעשטעלט ארום דעם אוהל מועד, פסוק כ ה, וירד ה' בענן, דער אייבערשטער האט גענידערט מיט א וואלקן וידבר אליו, האט גערעדט נאר צו משה רבינו, ויאצל מן הרוח אשר עליו, דער אייבערשטער האט אפגעשיידט פון דעם גייסט וואס גייט געווענליך אויף משה רבינו, ויתן על שבעים איש הזקנים, און ער האט עס געגעבן אויף די זיבעציג עלטערע מענטשן דארט, ויהי און ס'איז געווען כנוח עליהם הרוח ווען ס'האט גערוהט אויף זיי דער רוח פון משה רבינו ויתנבאו האבן זיי נבואה געזאגט ולא יספו און זיי האבן מער נישט נבואה געזאגט. זאגט רשי ולא יספו, לא נתנבאו אלא אותו היום לבדו, כך מפורש בספרי, אז דאס איז געווען די איינציגע מאל אין זייער לעבן וואס זיי האבן געזאגט נבואה, ואונקלוס תרגם ולא פסקין אז זיי האבן קיינמאל נישט אויפגעהערט נבואה צו זאגן שלא פסקה נבואה מהם, די נבואה האט זיך מער נישט אפגעטון פון זיי. דער רמבן איז מסביר אז פון יעצט און ווייטער זענען זיי אייביג געשטאנען צו הילף פאר משה רבינו, און יעדע דיבור וואס איז געקומען צו משה איז געווען אן אצילות הרוח, וואס דורך די רוח פון משה רבינו איז עס אריבער צו זיי אויכעט, און זיי האבן אויכעט באקומען די זעלבע נבואה, און זיי האבן עס געהאלפן פארשפרייטן צווישן די מחנה, און אזוי ארום האבן זיי געהאלפן נושא בעול זיין מיט משה רבינו. פסוק כ"ו, וישארו און זיי זענען געבליבן שני אנשים במחנה, צוויי פון די מענטשן זענען געבליבן אין די מחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד, די נאמען פון איינעם איז געווען אלדד, און די נאמען פונעם צווייטן איז געווען מידד, איז דא אין די מפרשים, אין די מדרשים, עטליכע מהלכים, ווער די מענטשן זענען געווען. די תרגום יונתן זאגט אז זיי זענען געווען קינדער פון אליצפן בן פרנך, וואס ער איז געווען אין פרשת מסעי אויסגערעכנט אלס דער נשיא פון די בני זבולון, אבער זייער מאמע איז געווען יוכבד בת לוי, וואס ווען עמרם האט איר אפגע'גט האט זי חתונה געהאט מיט אליצפן, און דעמאלט זענען זיי געבוירן געווארן און שפעטער איז זי צוריק געגאנגען צו עמרם. דעת זקנים ברענגט אז זיי זענען טאקע געווען ברידער פון משה רבינו, אבער אויף אן אנדערן אופן, ווייל נאך מתן תורה ווען מען האט גע'אסר'ט אויף די אידן אלע עריות, האט עמרם זיך אפגעטיילט פון יוכבד וואס זי איז געווען זיין מומע, ער האט חתונה געהאט מיט אן אנדערע פרוי, און ער האט געבוירן די צוויי זין אלדד און מידד, ער האט זיי נאמען געגעבן אזוי ווייל אלדד מיינט אל דוד, אז דאס קומט מער נישט פון זיין מומע, מידד איז אויכעט מי דוד, ווי איז דא דא א איסור פון די מומע, ס'איז שוין נישט דא. זיי ברענגען אז ס'איז דא א קונטרס ווי ס'שטייט דארטן אז איינער הילל פון ארץ ישראל האט געזען דעם קבר פון אלדד און מידד און ס'שטייט אויף דעם, אלדד און מידד אחי אהרן מן האב ולא מן האם אז זיי זענען געווען ברידער מיט אהרן פון איין טאטן און נישט פון איין מאמע. ווידער איז דא א דעה אז אלדד איז אלידד בן כסלון וואס ער איז געוועזן פון שבט בנימין אויסגערעכנט דארט אין פרשת מסעי, און מידד איז קמואל בן שפטן וואס ער ווערט אויסגערעכנט ביי די שבט אפרים אז זיי וועלן מנחיל זיין דאס לאנד דארט אין פרשת מסעי ווי מען רעכנט אויס די אלע נעמען פון די וואס וועלן זיין די נשיאים ביים אריינגיין קיין ארץ ישראל, איז לויט דעם קען מען טאקע נישט זאגן אז זיי זענען געווען קינדער פון עמרם, זענען געשטאמט פון אנדערע שבטים. ותנח עליהם הרוח, אויף זיי האט גערוהט א גייסט, נישט פון משה רבינו, א גייסט פונעם אייבערשטן אליין. והמה בכתובים, און זיי זענען געווען אויסגערעכנט אין די שריפטן ביי די ליסטע ווי ס'איז געווען פון די צוויי און זיבעציק זקנים ווי רש"י ברענגט אראפ, ולא יצאו האהלה, זיי זענען אבער נישט ארויס צום געצעלט צוליב זייער עניוות, און דערפאר ויתנבאו במחנה האבן זיי באקומען א שכר צוגעטיילט אז די רוח הקודש איז געקומען צו זיי אין די מחנה און דארט האבן זיי נבואה געזאגט. וואס האבן זיי נבואה געזאגט? שטייט דא אין תרגום יונתן אז אלדד האט געזאגט אז משה רבינו וועט נפטר ווערן און יהושע וועט אים איבערנעמען, ער וועט פירן די אידן און זיי אריינברענגען קיין ארץ ישראל און זיי מנחיל זיין דאס לאנד, מידד האט נבואה געזאגט אז ס'גייט קומען די שליו פונעם ים, איבערדעקן די גאנצע מחנה ישראל, און דאס וועט זיין א שטראף פאר די אידן. ביידע האבן נבואה געזאגט אויף מלחמת גוג ומגוג און אויף תחיית המתים, ווי ס'שטייט דא אויסגערעכנט אין תרגום יונתן אין באריכות. דער מדרש זאגט אז בשכר די עניוות פון אלדד ומידד, וואס זיי האבן געהאלטן אז זיי זענען נישט פאסיג ארויסצוגיין, און דערפאר זענען זיי געבליבן אין די מחנה, האבן זיי געהאט עטליכע חשיבות'ער און מעלות מער ווי די אנדערע זקנים וואס זענען יא ארויסגעגאנגען. איינס, אז די זקנים האבן נבואה געזאגט נאר אויף א זאך וואס איז נוגע געווען אויפן מארגנדיגן טאג, התקדשו למחר, מה שאין כן זיי האבן נבואה געזאגט ביז מלחמת גוג ומגוג, ביז די ימות המשיח. די זקנים'ס נעמען שטייט אין ערגעץ נישט ארויסגעשריבן אבער זייערע נעמען שטייט יא ארויסגעשריבן. די זקנים האבן נאר באקומען צוגעטיילט פון משה רבינו'ס רוח, און זיי האבן באקומען פונעם אייבערשטן אליין, אזוי ווי מען זעט טאקע שפעטער אין פסוק, אז משה רבינו האט געזאגט פאר יהושע כי יתן השם את רוחו עליהם, הלוואי זאלן נאך מענטשן באקומען דעם רוח פונעם אייבערשטן אליין. און נאך, אז די זקנים זענען אויסגעשטארבן אין מדבר, אבער די זענען געווען פון די וואס האבן מנחיל געווען פאר די אידן דאס לאנד. שטייט אין ש"ך אז די סיבה פארוואס זיי האבן נבואה געזאגט, ווייל א נביא וואס איז כובש נבואתו איז דער חייב מיתה, וויבאלד זיי האבן געשפירט א רוח נבואה, האבן זיי נישט געהאט קיין ברירה, זיי האבן געמוזט איבערגעבן דעם דבר השם. זאגט רש"י וישארו שני אנשים, וואס הייסט געבליבן? ס'איז דאך געבליבן אזויפיל אידן, וואס הייסט צוויי זענען געבליבן? נאר מאותן שנבחרו, פון די וואס זענען געווארן אויסגעקליבן זענען געבליבן די צוויי, אמרו זיי האבן געזאגט, אין אנו כדאין לגדולה זו, זענען מיר נישט גענוג ווערט פאר די גרויסקייט, והמה בכתובים, במבוררים שבהם לסנהדרין זיי זענען געווען פון די וואס מ'האט אויסגעקליבן צו זיין אין די סנהדרין, ונכתבו כולם נקובים בשמות, מ'האט אלע געהאט אראפגעשריבן קלאר מיט זייערע נעמען, ועל ידי גורל, און זענען געווארן אויסגעקליבן דורך א גורל. לפי, שהחשבון עולה לי"ב שבטים, אויב איך וויל איינטיילן, זיבעציג מענטשן פאר צוועלף שבטים קומט אויס ששה ששה לכל שבט ושבט, יעדע שבט דארף מען אויסקלויבן זעקס מענטשן, חוץ משני שבטים שאין מגיע אליהם אלא חמשה חמשה, פון צוויי שבטים וואלט מען געדארפט נעמען נאר פינף. אמר משה האט משה רבינו געזאגט, אין שבט שומע לי לפחות משבטו זקן אחד, קיין שבט גייט נישט וועלן צוהערן צו מיר, אז איך זאל פארמינערן פון זיי איין זקן און זיי זאלן האבן פינף אנשטאט זעקס. מה עשה וואס האט ער געטון? נטל ע"ב פתקין האט גענומען צוויי און זיבעציק צעטעלעך וכתב על שבעים זקן, אויף זיבעציק צעטלעך האט מען געשריבן אז דער מענטש דארף זיין א זקן, ועל שניים חלק, אויף צוויי האט מען געשריבן חלק, אדער מען האט עס געלאזט סתם אזוי ליידיג. ובירר מכל שבט ושבט ששה, מען האט טאקע יא אויסגעקליבן אנהייב זעקס פון יעדע שבט, והיו ע"ב אלעס צוזאמען איז געווען צוויי און זיבעציק מענטשן, אמר להם ער האט זיי געזאגט טלו פתקיכם מתוך קלפי נעמטס ארויס ענקער צעטל פונעם קעסטל דא, מי שעלה בידו זקן נתקדש דער וואס איז ארויסגעקומען אז ער איז א זקן דער איז געהייליגט געווארן און מי שעלה בידו חלק ווער עס איז ארויפגעקומען אין זיין הענט א גלאטן פאפיר אמר לו המקום לא חפץ בך זעט אויס אז דער אייבערשטער וויל דיך נישט אז דו זאלסט זיין פון די נביאים, און זיי צוויי אלדד ומידד האבן נישט געוואלט ארויסגיין, און פאר זיי וואלט ווען געדארפט אויסקומען א צעטעלע זקן, ממילא צוליב זייער ענווה וואס זיי זענען געבליבן אין די מחנה, איז געקומען אויף זיי די רוח נבואה דארטן. פסוק כ ז, וירץ הנער, דער יונג איז געלאפן ויגד למשה און האט דערציילט פאר משה רבינו ויאמר און ער האט געזאגט, אלדד און מידד מתנבאים במחנה, אלדד און מידד זאגן נבואה אין די מחנה. זאגט רשי וירץ הנער שטייט דא מיט א היי אז ער איז געווען עפעס א באקאנטער יונג, ווער איז דא אזוי באקאנט? יש אומרים גרשום בן משה היה איז דא וואס זאגן אז דאס איז גרשום זון פון משה רבינו וואס ער האט זיך אנגענומען פאר די כבוד פון זיין טאטן וואס זיי האבן געהאט געזאגט אז משה רבינו וועט נפטר ווערן און ער איז שנעל געלאפן פארציילן פארן טאטן אז ס'איז דא צוויי מענטשן וואס זאגן נבואה אין די מחנה. פסוק כ ח ויען יהושע בן נון, יהושע בן נון האט זיך אנגערופן הויעך, משרת משה מבחוריו, איז דא עטליכע פשטים אין דעם אדער מיינט עס אז ער איז געווען א באדינער פאר משה רבינו נאך פון זיין יוגנט, אדער ער איז געווען פון די אויסדערוועלטע באדינער, משה רבינו האט געהאט אסאך משרתים און ער איז געווען דער אויסדערוועלטער, ויאמר און ער האט געזאגט אדוני משה כלאם, מיין האר משה רבינו, כלאם פארלענד זיי וויבאלד זיי זאגן אויף דיר אזא סארט נבואה ווי משה מת און יהושע מכניס, דער אור החיים הקדוש זאגט אז יהושע האט אנגענומען די דרייסטקייט און געווען א מורה הלכה בפני רבו הגם ער איז באשטראפט געווארן דערפאר, אבער ער האט זיך נישט געקענט איינהאלטן ווייל ער האט געהערט אז די דברי נבואה זענען געווען אז משה רבינו וועט נפטר ווערן און יהושע וועט זיין דער מנהיג, האט ער געוואלט ווייזן אז דאס איז אים נישט ניחא, האט ער זיך אנגערופן, אדוני משה איך וויל האבן א האר איבער מיר, איך וויל זיין א משרת פאר דיר, איך וויל נישט זיין אליינס דער אדון, און דערפאר האט ער ארויסגעדרוקט זיין. ווידערווילן צו די גאנצע נבואה און געזאגט כלאם אז מען זאל זיי איינשפארן ווי רשי ברענגט איין פשט אדער ארויפלייגן אויף זיי צרכי ציבור און אזוי וועט זיך די נבואה אויפהערן פון זיי ווייל ס'איז אים זייער נישט ניחא דאס וואס זיי זאגן אפילו ס'איז א זאך וואס איז א מעלה פאר אים. די רמבן זאגט דא אז די סיבה פארוואס זיי האבן פארלאנגט כלאם ווייל משה רבינו האט דאך געהאט געזאגט פאר די אידן אז ער נעמט מיט זיבעציג זקנים און ס'וועט ארויפגיין אויף זיי א הייליגע גייסט און זיי וועלן נבואה זאגן דארט נעבן דעם אוהל מועד, אבער דא זענען געווען צוויי מענטשן וואס האבן נבואה געזאגט אין די מחנה, איז איינס פון צוויי זאכן, אדער זענען זיי פאלשע נביאים און דערפאר דארף מען זיי איינשפארן און זענען גאר מחויב מיתה דערויף, אדער זענען זיי נעבעך משוגעים, און א משוגענער דארף מען איינשפארן אין אן אנשטאלט, ממילא כלאם זאל מען זיי איינשפארן, מען זאל טון מיט זיי דאס וואס עס קומט זיך זיי, ווייל עס איז איינס פון די צוויי זאכן, אדער זענען זיי פאלשע נביאים, אדער זענען זיי נארישע מענטשן וואס רעדן זיך איין זאכן. ער ברענגט נאך א פשט אז וויבאלד זיי האבן געזאגט א נביאה אויף א זאך וואס עס גייט זיין אין די עתיד, און די סדר איז אז אויב ס'איז דא א חשוב'ערע נביא דארף זיך דער קלענערע נביא צושטעלן צו יענעם און נישט זאגן אייגענע נביאות'ער, ממילא וויבאלד זענען געווען א בחינה ווי א מורה הלכה בפני רבם, זיי האבן יא נביאה געזאגט אויף צוקונפטיגע זאכן, אפילו משה רבינו איז דארטן געווען, האבן זיי א דין ווי א מורד אין די מלכות פון משה רבינו, און דערפאר קומט זיך זיי די חיוב מיתה, אבער משה רבינו האט געענטפערט אויף די אלע זאכן אין די קומענדיגע פסוק אז ער איז נישט מקפיד אויף דעם, מי יתן כל עם השם נביאים, הלוואי זאלן אלע זיין נביאים, ס'שטערט אים בכלל נישט. אז זיי וועלן זאגן נביאה אין זיין געגנווארט, ס'הייסט נישט קיין מורה הלכה בפני רבו, הרב שמוחל על כבודו, כבודו מחול, אדרבה ער וועט זיך פרייען טאמער ס'וועלן זיין נאך נביאים. זאגט רשי, כלאם, איין פשט הטל עליהם צרכי הציבור והם כלים מאליהם לייג ארויף אויף זיי די געברויכן פונעם ציבור זאלן זיי טאקע זיין פון די זקנים פון די פירערס ביי כלל ישראל און דורך דעם וועלן זיי טראגן דאגות אויף זיך און די שכינה רוהט נישט אויף א מענטש נאר מתוך שמחה ממילא וועלן זיי אטאמאטיש פארלירן די כח הנביאה אזוי זאגט תוספות אין סנהדרין דף י ז אנדערע לערנען אז עס מיינט כפשיטו אז זענען יא געווען מחיוב מיתה וויבאלד אפילו טאמער זיי האבן באקומען א דברי נביאה אז משה מת, האבן זיי עס נישט געדארפט פארציילן פאר יעדן איינעם, מען האט זיי נישט אנגעזאגט אז זיי מוזן עס מפרסם זיין. דבר אחר נאך א פשט, תנם אל בית הכלא, לייג זיי אריין אין א תפיסה, אז דאס איז די פשט פון כלאם, פירט רש י אויס אויף די ביידע פשטים, לפי שהיו מתנבאים, ווייל זיי האבן נביאה געזאגט אז משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ, פארדעם האט ער געוואלט אז זיי זאלן אויפהערן נביאה זאגן, האט ער געזאגט אז מען זאל זיי פארלענדן, אדער אן אופן אוועקנעמען פון זיי די נביאה, אדער איינשפארן אין תפיסה. פסוק כט ויאמר לו משה האט משה רבינו געזאגט צו יהושע המקנא אתה לי צי ביסטו א צערענער פאר מיינעטוועגן ומי יתן כל עם השם נביאים ווער קען געבן הלוואי זאל מיר נאכגעגעבן ווערן מיין בקשה אז די גאנצע פאלק פונעם אייבערשטן זאלן זיין אלנס נביאים כי יתן השם את רוחו עליהם דער אייבערשטער זאל ארויפגעבן פון זיין גייסט אויף זיי דאס מיינט צו זאגן אז ס'וועט מיר אסאך גרינגער זיין ווען איך וועל נישט דארפן זיין די נביא איבערצוגעבן פאר יעדן איינעם, יעדער איינער וועט זיך זיין זיין אייגענער נביא, יעדער וועט אליינס וויסן וואס צו טון, ס'וועט מיר אסאך פארגרינגערן מיין ארבעט, דארפסט דיך נישט אזוי אננעמען פאר מיר. ווייל איינע פון די טענות פון יהושע איז געווען אז ס'איז א מרידה אין משה רבינו וויבאלד ער האט געזאגט אז ס'דארף זיין זיבעציג, און זיי זענען געווען אויסער די זיבעציג, על כל פנים אזוי האט ער פארשטאנען, אז זיי זענען געווען אויסער די זיבעציג, ממילא קוקט עס עפעס אויס ווי זיי מאכן אוועק משה רבינו'ס נבואה, האט משה רבינו געזאגט, דאס איז א צווייטע מין זאך, די זיבעציג, דאס איז געוועזן נאצל פון מיין רוח, ווי ס'שטייט פריער אין די פסוקים, אז פון די רוח נבואה פון משה רבינו האט זיך איבערגעגאסן אויף זיי, דא איז געווען א נייע זאך כי יתן השם את רוחו עליהם, אלדד ומידד מתנבאים במחנה און דאס איז געווען א דירעקטע השפעה פונעם אייבערשטן אליין, עס האט גארנישט געהאט מיט די רוח נביאה פון משה, און דאס איז נישט קיין סתירה צו דאס וואס משה רבינו האט געזאגט אז ס'מוז זיין די זיבעציג נביאים וואס קומען ארויס נאנט צום אוהל מועד, זיי קענען נבואה זאגן וואו זיי ווילן, אז ס'איז א צווייטע סארט זאך. זאגט רש"י המקנא אתה לי, הקנאי אתה לי, ביסטו א צערענער פאר מיינעטוועגן, הקנאתי אתה מקנא, דו נעמסט דיך עפעס אן פאר מיר, דו דערהיצט זיך אויף מיין קנאה דאס וואס איך דארף זיך ווען דערהיצן, לי כמו בשבילי. כל לשון קנאה, אדם הנותן לב על הדבר א מענטש וואס לייגט צו הארץ צו א געוויסע זאך או לנקום אדער נקמה צו נעמען או לעזור אדער ארויסצוהעלפן אנפרינמנ"ט בלע"ז אוחז בעובי המשא ער כאפט אן די דיקיקייט פונעם פעקל ער לייגט זיך אריין אין א זאך און ער וויל נקמה נעמען אדער ארויסהעלפן. פסוק ל', ויאסף משה אל המחנה, הוא וזקני ישראל, משה רבינו איז איינגעזאמלט געווארן איז אריינגעגאנגען צו די מחנה, ער און די עלטסטע פון די אידן. זאגט רש"י ויאסף משה מפתח אוהל מועד, פון די טיר פונעם אוהל מועד וואס דארט איז די מחנה שכינה, איז ער אריינגעגאנגען צו די מחנה לוויה וואס דארט איז געווען זיין געצעלט. און ס'שטייט דאך הוא וזקני ישראל, זיי זענען זיכער נישט געגאנגען צו די מחנה לוי, זיי האבן נישט וואס צו זוכן דארט, נאר אל המחנה נכנסו איש לאהלו, יעדער איינער איז געגאנגען צו זיין געצעלט. ויאסף לשון כניסה אל הבית, א לשון פון אריינגיין אין שטוב, כמו ואספתו אל תוך ביתך. ואב לכולם, א ראיה צו די אלע איז א פסוק אין תהילים יצבור ולא ידע מי אוספם, א מענטש וועט צאמנעמען זיינע זאכן, אבער ער וועט נישט וויסן ווער ס'וועט עס למעשה אריינברענגען אין שטוב. מלמד, דער פסוק לערנט אונז, שלא הביא עליהם פורענות עד שנכנסו הצדיקים איש לאהלו, דער אייבערשטער האט נישט געברענגט דעם שטראף אויף די אידן, ביז די צדיקים זענען יעדער אריין אין זיין געצעלט, וויבאלד ס'איז געווען דעמאלטס א גרויסע חרון אף, שטייט אין ספרי אז ס'איז געווען דער גרעסטער חרון אף זייט יציאת מצרים, און כיוון שניתנה רשות למשחית, מאכט ער נישט קיין חילוק צווישן אן ערליכער און א נישט ערליכער, האבן די אלע ערליכע אידן געמוזט ארויסגיין פון די וועג פון די מגיפה, האט דער אייבערשטער געווארט אז זיי זאלן אריינגיין אין זייערע שטובער און ערשט נאכדעם איז געקומען די פורענות. דער אבן עזרא זאגט אז משה רבינו איז אריינגעגאנגען צווישן די מחנה מיט די אלע זקנים זיי צו באגלייטן אהיים צו ווייזן גרויס כבוד פאר די אלע פרישע שבעים זקנים. פסוק ל"א ורוח נסע מאת השם א ווינט ווי די תרגום יונתן זאגט א שטארקע שטורעם ווינט איז געקומען צו רייזן פונעם אייבערשטן, און די תרגום יונתן זאגט אז ס'איז געווען א שטארקע ווינט וואס איז געקומען מיט א כעס ס'האט געוואלט פארניכטן די וועלט ווען נישט די זכות פון משה און אהרן ויגז שלוים מן הים. ס'האָט געמאַכט פֿליִען פֿײגעלעך, װאָס רופֿן זיך שליו, פֿונעם ים אַרױס. דאָס איז געװען אַ שטיקל פּשרה, זאָגט די חזקוני, די ייִדן האָבן דאָך געהאַט געװײנט זײ דאַרפֿן פֿלײש, און זײ האָבן זיך געבענקט צו די פֿיש פֿון מִצרַיִם, האָט מען זײ געגעבן אַזאַ מין פֿלײש, װאָס קומט פֿון ים, װאָס האָט אַ טעם פֿון פֿיש אױכעט. ויטוש על-המחנה, דאָס האָט זיך אױסגעשפּרײט אױף די לאַגער. נעבן די לאגער, כדרך יום כה, אזוי ווי די גאנג פון איין טאג אויף די צפון זייט און כדרך יום כה, און אזוי ווי די גאנג פון איין טאג צו דרום זייט, אזוי שטייט אין תרגום יונתן, סביבות המחנה ארום און ארום פון די מחנה, וכאמתים על פני הארץ, רש"י לערנט אז דאס איז געוועזן צוויי אמה אונטערגעהויבן פון די ערד, אז ס'זאל זיין זייער גרינג צו נעמען, מ'זאל זיך נישט דארפן אראפבייגן, נישט אויפהייבן, און אנדערע זאגן כפשוטו אז עס איז געווען אויפגעהויפנט צוויי אמה הויעך פון די ערד ביז צוויי אמה איז געווען אויפגעהויפנט מיט פייגלעך. זאגט רש"י, ויגז ויפריח, דער אייבערשטער האט געמאכט פליען, דער ווינט האט געמאכט אז עס זאל קומען צו פליען וכן טרעפט מען א פסוק כי גז חיש וואס דאס מיינט אויכעט א לשון פון פליען וכן נגוזו ועבר, ויטוש מיינט ויפשוט ס'האט זיך אויסגעשפרייט כמו והנה נטושים על פני כל הארץ ונטשתיך המדברה כ'וועל דיך אויסשפרייטן אויף די מדבר וכאמתים פורחות בגובה ס'איז געפלויגן אין די הייעך פון צוויי אמה עד שהן כנגד ליבו של אדם וואס דאס איז אויסגעקומען אקעגן די הארץ פון א מענטש כדי שלא יהא טורח באסיפתן ס'זאל נישט זיין קיין מוטשעניש זיי צאמצונעמען לא להגביה ולא לשחות מ'זאל זיך דארפן אויפהייבן און זיך נישט דארפן אראפבייגן. און ווי דערוך געזאגט אז רשי האט נישט געוואלט לערנען ווי די אנדערע מפרשים אז ס'איז געווען אויפגעהויפן צוויי אמה, ווייל דעמאלטס וואלטן די אונטערשטע פייגלעך אויסגעשטארבן דורך דעם וואס די אויבערשטע פאלן אראפ אויף זיי, אבער די מפרשים שמועסן עס אויס אז ס'איז געווען אזוי ווי שיכטן וואס איז געוועזן, ס'האט זיך נישט אנגערירט איינס די אנדערע, נאר אלעס אינאיינעם איז אויסגעקומען צו א הייעך פון צוויי אמה. פסוק ל"ב, ויקם העם, דאס פאלק איז אויפגעשטאנען, כל היום ההוא, יענעם גאנצן טאג, וואס דאס איז געווען די למחרתו, דאס איז געווען דער צווייטער טאג, ווי דער אייבערשטער האט געהאט געזאגט, אז זיי זאלן זיך גרייטן, אז למחר וועט קומען, דאס איז געווען דעם אנדערן טאג, דעמאלטס האט אנגעהויבן קומען די שליו אין יענעם טאג, און וכל הלילה, די גאנצע נאכט דערויף, וכל יום המחרת, און די גאנצע מארגנדיגע טאג, זענען זיי אויפגעשטאנען, ויאספו את השליו, זיי האבן צוזאמגעזאמלט דעם שליו, הממעיט, דער וואס האט פארמינערט און געהאט די ווייניגסטע אסף עשרה חמרים האט אויכעט באוויזן צו איינזאמלען צען הויפענעס, וואס די בכור שור זאגט אז א חומר מיט א כור איז די זעלבע זאך, א כור איז דרײַסיק סאה צען כור איז דרײַ הונדערט סאה, און אז דאס איז געווען גענוג אויף דרײַסיק טעג מיינט אז זיי האבן געקענט עסן צען סאה פייגלעך יעדן טאג. פאר די די וואס האט גענומען די ווייניגסטע די אנדערע האבן נאך גענומען נאך מער וישטחו להם שטוח זיי האבן אויסגעשפרייט דערפון א אויסשפרייטונג סביבות המחנה ארום די מחנה זיי האבן נישט געוואלט ס'זאל פארשטינקען ווערן האבן זיי דאס געמאכט ס'זאל זיך אויסטרוקענען פון די זון און ס'זאל נישט ווערן פארדארבן זאגט רשי

הבשר עודנו בין שיניהם, די פלייש איז נאך געווען צווישן זייערע ציין טרם יכרת נאך איידער עס איז פארשניטן געווארן, ואף השם חרה בעם, און א צארן פונעם אייבערשטן האט זיך דערהיצט אויפן פאלק, ויך השם בעם מכה רבה מאוד, דער אייבערשטער האט געשלאגן אינעם פאלק זייער א גרויסע קלאפ, עס איז געקומען א מגיפה און עס האט זיי אויסגעהארגעט. זאגט רש י טרם יכרת כתרגומו, ווי דער תרגום זאגט עד לא פסק, וואס די גור אריה זאגט אז דאס מיינט אז זיי האבן נאכנישט געענדיגט עסן, אבער אנגעהויבן האבן זיי שוין יא, דבר אחר א צווייטע פשט אינו מספיק לפסקו בשיניו עד שנשמתו יוצאה, ער האט אפילו נישט עספיעט צו קענען דאס איבערהאקן מיט די ציין, ער האט נישט געקענט אפילו אנהייבן עסן נאך ביז די נשמות זענען ארויסגעגאנגען. פסוק ל ד, ויקרא און ער, משה רבינו אדער א צווייטער האט אנגערופן את שם המקום ההוא די נאמען פון דעם ארט קברות התאווה, כי שם קברו את העם המתאוים ווייל דארט האבן זיי באערדיגט דאס פאלק וואס האט געגליסט. פסוק ל' היי, מקברות התאווה, פון קברות התאווה נסעו העם חצרות, האט זיך דאס פאלק געצויגן קיין חצרות, ויהיו בחצרות, און זיי זענען געווען אין חצרות, און דאס איז פארבינדן שוין מיט די קומענדיגע פסוק, אז בשעת זיי זענען דארטן געווען איז געווען די מעשה וואס מרים האט גערעדט אויף משה רבינו און זי איז קרעציג געווארן, און דאס איז טאקע די פשט ויהיו בחצרות, זיי האבן זיך אויפגעהאלטן אין חצרות לענגער ווי געפלאנט, ווייל ווען זיי האבן זיך שוין אנגעהויבן אוועקציען פון דארטן איז מען געוואר געווארן, אז מען קען נאך נישט אוועק גיין, מען דארף אויסווארטן די זיבן טעג ביז מרים ווערט אויסגערייניגט פון איר צרעת, זענען זיי צוריק געקומען, און זיי האבן זיך לענגער פארוויילט אין חצרות, און דאס איז די פשט ויהיו בחצרות. קאפיטל י ב פסוק א' ותדבר מרים ואהרן במשה, מרים הנביאה און אהרן הכהן האבן גערעדט אויף משה רבינו, על אודות האישה הכושית אשר לקח, וועגן די שיינע פרוי וואס ער האט גענומען און זיך אפגעטיילט פון איר, כי אישה כושית לקח, ווייל זי איז געווען א פרוי וואס איז געווען שיין און אויסגעהאלטן סיי מיט אויסערליכע אויסזען און סיי מיט מידות טובות, וואלט זיך נישט געפאסט אז מען זאל זיך פון איר אפלאזן. דאס איין פשט אין רש י, און מיר זעען אין רש י נאך פשטים אויך. זאגט רש י ותדבר, אין דיבור בכל מקום אלא לשון קשה, ס'א לשון ווי איינער רעדט אויפגערעגטערהייט, שווערע ווערטער, וכן הוא אומר, דיבר האיש אדוני הארץ אתנו קשות, די שבטים האבן געזאגט פאר יעקב, אז יוסף דער הערשער פון מצרים האט גערעדט מיט אונז זייער שטרענג. ואין אמירה בכל מקום אלא לשון תחנונים, אמירה איז מער א ווייכע לשון, וכן הוא אומר, ויאמר, אל נא אחי תרעו, אדער ויאמר שמעו נא דברי, ווי מען זעט טאקע אין פסוק שטייט נא אויך דערביי, דאס א לשון בקשה, כל נא לשון בקשה, זעהן מיר אז די אמירה איז אויך א ווייעכע לשון. ותדבר מרים ואהרן, היא פתחה בדיבור תחילה, זי האט ערשט אנגעהויבן צו רעדן, לפיכך הקדימה הכתוב תחילה, פארדעם האט די פסוק איר געפעדערט, און דאס איז אויך די סיבה פארוואס זי איז שטערקער געשטראפט געווארן, זי איז געשלאגן געווארן מיט צרעת, אהרן איז דא צוויי דעות צו ער איז בכלל געווארן קרעציג נאר געווארן אויסגעהיילט גלייך נאכדעם, אדער ער איז בכלל נישט געווארן קרעציג, די עיקר איז זי געשטראפט געווארן ווייל זי האט אנגעהויבן דאס רעדן, נשים דברניות הן, און אויך ווייל זי איז געוואר געווארן דערפון, ומנין היתה יודעת מרים שפירש משה מן האשה, פון ווי האט מרים טאקע געוואוסט אז משה האט זיך אפגעשיידט פון זיין פרוי? רבי נתן אומר אז דאס האט א שייכות טאקע מיט די פריערדיגע פסוקים, מרים היתה בצד צפורה, זי איז געשטאנען נעבן צפורה בשעה שנאמר למשה ווען ס'איז געזאגט געווארן פאר משה רבינו אלדד ומידד מתנבאים במחנה, כיון ששמעה צפורה, אז ס'איז דא נאך נביאים אין די מחנה, אמרה האט זי געזאגט אוי לנשותיהן של אלו, וויי איז פאר די פרויען פון די אלדד ומידד, אם הם נזקקים לנבואה טאמער זיי וועלן זיך טאקע צושטעלן און בלייבן נביאים, שיהיו פורשין מנשותיהן כדרך שפירש בעלי ממני, זיי וועלן זיך אויך אפשיידן פון זייערע פרויען אזוי ווי מיין מאן האט זיך פון מיר אפגעשיידט, ומשם ידעה מרים, פון דארט איז זי געוואר געווארן והגידה לאהרן און זי האט פארציילט פאר אהרן. זאגט רש"י ומה מרים שלא נתכוונה לגנותו, זי האט בכלל נישט געוואלט די גנות פון משה רבינו ארויסברענגען, ס'איז בכלל נישט קיין גנות פאר אים, זי האט נאר געוואלט מעורר זיין, זי האט געהאלטן אז ס'איז נישט פאסיג, אבער זי האט נישט גערעדט גארנישט עפעס וואס איז א שאנדע קעגן אים, כך נענשה איז זי אזוי געשטראפט געווארן, קל וחומר למספר בגנותו של חברו, קען מען זיך זיכער אראפלערנען פון דא וואס איז די עונש פון איינער וואס טוט פארשעמען דעם חבר. האישה הכושית, קען דאך נישט זיין דער פשט כפשיטו אז זי איז געווען שווארץ, ווייל זי האט נישט געשטאמט פון כוש, זי איז נישט געווען פון די בני חם, יתרו איז געווען דער כהן מדין, וואס מדין, דאס איז פון די בני קטורה, זיי שטאמען פון אברהם, זיי שטאמען פון די בני שם, אבער וואס דען? מגיד, שהכל מודים ביופיה, אלע זענען מודה אין איר שיינקייט, כשם שהכל מודים בשחרותו של כושי. פונקט ווי דאס איז קלאר פאר יעדן איינעם אז דער מענטש וואס שטאמט פון כוש איז שווארץ, אזוי איז אויך געווען פאר יעדן קלאר אז ציפורה איז געווען א יפת תואר. כושית איז טאקע בגימטריא יפת מראה. על אודות האישה, על אודות גירושיה. ווייל ס'שטייט דאך נישט דא קיין ווארט אין פסוק וואס איז געווען די ענין וואס זיי האבן בארעדט, נאר אז ער האט געהאט א אישה כושית. פאר דעם דארף מען אריינטייטשן על אודות האישה וועגן דעם וואס ער האט זיך אפגעטיילט פון די פרוי. און דאס וואס די פסוק פירט אויס כי אישה כושית לקח איז דאך לכאורה אויך דאפלט. מה תלמוד לומר אלא יש לך אישה נאה ביופיה ואינה נאה במעשיה, במעשיה ולא ביופיה, ס'דא איינער וואס איז נאר שיין אויפן אויסזען, און נישט מיט מעשים, איינער וואס האט נאר גוטע מעשים, אבער איז מיאוס אויפן אויסזען, אבל זאת נאה בכל, פאר דעם האט די פסוק איבערגע'חזר'ט אז זי איז געווען שיין און אויסגעהאלטן אויף אלע פאלן. יעצט ברענגט רש"י א נייע פשט. וואס דאס איז מער פשיטא של מקרא, דאס טרעפט מען נישט אין די מדרשים, אז האשה הכושית מיינט אויכעט א שיינע פרוי, נאר א צווייטע סיבה פארוואס מען רופט איר אן כושית, על שם נויה נקראת כושית, כאדם הקורא את בנו נאה כושי, כדי שלא תשלט בו עין רעה. א טאטע רעדט פון זיין שיינעם זון און רופט ער אים אן דער שווארצער, כדי ס'זאל נישט שולט זיין אויף אים קיין עין הרע. די זעלבע זאך דא, האבן זיי אנגערופן ציפורה האשה הכושית, פשוט א קעגן עין הרע. און לויט דעם פשט כי אשה כושית לקח איז ועתה גירשה, לויט דעם פשט איז נישט שייך צו זאגן אז כי אשה כושית לקח גייט ארויף אז זי איז געווען שיין מיט מעשים, ווען איינער איז שיין מיט מעשים טובים רופט מען נישט אן כושי בלשון סגי נהור, כדי עס זאל נישט שאטן קיין עין הרע, ס'איז נישט שייך ביי דעם, איז לויט דעם איז כי אשה כושית לקח מיינט ער האט איר גענומען און ער האט זיך פון איר צוטיילט. פסוק ב', ויאמרו האבן זיי געזאגט, הרק אך במשה דיבר השם, צו דען נאר מיט משה רבינו האט דער אייבערשטער גערעדט, הלא גם בנו דיבר, דער אייבערשטער האט דאך מיט אונז אויך גערעדט, און אונז האבן זיך נישט אפגעשיידט פון די פאמיליע לעבן, פארוואס משה רבינו האט זיך יא אפגעטיילט פון ציפורה, וישמע השם, און דער אייבערשטער האט דאס געהערט, אפילו זיי האבן גערעדט נאר צווישן זיך, דער אייבערשטער הערט דאך אלעס. נאך א פשט איז דא, אז באמת האבן זיי גערעדט קעגן משה רבינו אויכעט, ער אליין האט מיטגעהאלטן ווי זיי רעדן, ווי מען דרשנ'ט סמוכין, די פסוק זאגט דא וישמע השם, און תיכף נאכדעם והאיש משה, משה רבינו האט אויך געהערט, אבער דעסטוועגן דאך וויבאלד משה איז געווען דער עניו מאוד, האט ער זיך גארנישט אנגערופן, ער האט זיך ניטאמאל אפגערעדט פארן אייבערשטן אז מ'טשעפעט אים, און דער אייבערשטער אליין האט זיך אנגענומען פאר משה רבינו'ס כבוד ווייל ער אליין איז שטיל געבליבן. זאגט רשי הרק אך, עמו לבדו דיבר השם נאר מיט אים אליין האט דער אייבערשטער גערעדט הלא גם בנו ולא פירשנו מדרך ארץ. פסוק ג' והאיש משה דער מענטש משה עניו מאוד איז א גרויסער עניו, די לשון מאוד זאגט דער רבינו בחיי ווייל ביי עניוות אנדערש ווי ביי אנדערע מידות וואס מען דארף אנכאפן דעם מיטל וועג, אבער ביי עניוות דארף מען גיין עד קצה האחרון, ווי חזל זאגן אויך מאוד מאוד הוי שפל רוח. ער איז טאקע געווען אן עקסטרעמער עניו, מכל האדם אשר על פני האדמה, ער האט זיך געהאלטן קלענער פון יעדן מענטש וואס איז געוועזן אויף דער וועלט, זאגט רש"י עניו, שפל, האט זיך געהאלטן קליין ביי זיך וסבלן, ער האט געליטן און געשוויגן ווען מען האט אים געטשעפעט. און דער פסוק ברענגט דא ארויס אז פאר דעם האט זיך דער אייבערשטער אנגענומען פאר אים, ווייל משה רבינו וואלט זיך קיינמאל נישט אנגענומען פאר זיין אייגענע כבוד אפילו ווען ער וואלט עס יא געהערט, און לויט די דרש פון חזל אז ער האט עס טאקע געהערט, האט ער געהערט און געשוויגן, און דער אייבערשטער האט זיך אנגענומען פאר זיין כבוד. דער אור החיים הקדוש זאגט אז משה רבינו וואלט קיינמאל נישט געקענט ענטפערן דעם תירוץ וואס דער אייבערשטער האט זיי געזאגט, ווייל אין דעם תירוץ פונעם אייבערשטן וועל מען זען אז ער ברענגט ארויס די גדלות פון משה רבינו איבער אלע אנדערע נביאים, אז זיין נבואה איז געווען אסאך שטערקער און אפטער און ער האט געדארפט זיין גרייט דערצו, פארדעם האט ער זיך געדארפט פורש זיין מן האשה. משה רבינו וואלט קיינמאל זיך נישט ערלויבט ארויסצוברענגען אזעלכע ווערטער ווייל ער איז דאך געווען דער עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. פסוק ד' ויאמר ה' פתאום אל משה ואל אהרן ואל מרים. פלוצלינג האט דער אייבערשטער געזאגט פאר משה און אהרן און פאר מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד, גייטס אלע דריי ארויס צום אוהל מועד, ויצאו שלושתם און אלע דריי זענען ארויסגעגאנגען פון זייערע געצעלטן צום אוהל מועד זענען אריינגעגאנגען אינעם אוהל מועד. פארוואס האט דער אייבערשטער גערופן אלע דריי? זאגט דער רמב"ן אז דער אייבערשטער האט געוואלט אז משה רבינו זאל דארטן זיין, וויבאלד מען האט געדארפט אים איבערבעטן, דער אייבערשטער וואלט נישט מוחל געווען פאר אהרן און מרים ווען נישט וואס זיי בעטן זיך איבער מיט אים און ער איז זיי מוחל, דער אור החיים הקדוש זאגט, משה רבינו זאל זיין גרייט צו מתפלל זיין אויף מרים און איר אויסהיילן פון איר קרעץ. זאגט רשי, פתאום. נגלה עליהם פתאום, ער האט זיך פלוצלינג אנטפלעקט אויף זיי, והם טמאים בדרך ארץ, אהרן און מרים זענען געווען אומריין פון דרך ארץ, והיו צועקים מים מים, זיי האבן געשריגן וואו איז דא וואסער זיך צו טובל'ען שנעל, און זיי האבן זיך טאקע געטובלט, און הגם זיי זענען געווען א טבול יום, און א טבול יום פון קערי טאר נישט אריינגיין אין מחנה שכינה, איז אבער דא געווען א הוראת שעה אז דער אייבערשטער האט עס ספעציעל קלאר געזאגט אז זיי זאלן יעצט יא אריינגיין, ווי דער אור החיים הקדוש זאגט שפעטער שמעו נא דברי, אז יעצט איינמאל מאכט ער א אויסנאם פאל, צוליב די אהבה וואס ער האט צו משה רבינו וואס ער וויל זיך אננעמען פאר אים, אהבה מקלקלת השורה, אז ער האט ערלויבט אריינצוגיין אינעם אוהל מועד אפילו זיי זענען געווען טבולי יום. פארוואס האט ער זיך טאקע אנטפלעקט צו זיי פלוצלינג, להודיעם זיי צו מעלדן שיפה עשה משה אז משה האט גוט געטון שפירש מן האשה אז ער האט זיך אפגעשיידט פון די פרוי, מאחר שהשכינה נגלית אליו תדיר ואין עת קבועה לדיבור די שכינה אנטפלעקט זיך אויף אים שטענדיג, ס'נישט דא עפעס א באשטימטע צייט ווען דער אייבערשטער זאל רעדן מיט אים, דארף ער כסדר זיין גרייט דערפאר. צאו שלשתכם מגיד ששלשתן נקראו בדיבור אחד, מיטן זעלבן דיבור זענען אלע גערופן געווארן, מה שאי אפשר לפה לומר ולאוזן לשמוע, ס'איז אוממעגליך פאר א מויל פון א בשר ודם צו זאגן דעם זעלבן קריאה אין די זעלבע רגע פאר דריי מענטשן, און ס'איז אוממעגליך פאר א אויער צו הערן די אלע זאכן אויף איינמאל, אבער דא איז געווען א נס אז זיי האבן אלע געהערט, יעדער איינער פון זיי האט געהערט אז אלע דריי אינאיינעם ווערן גערופן ארויסצוגיין. פסוק ה, וירד ה' בעמוד ענן און דער אייבערשטער האט גענידערט מיט א וואלקנזויל ויעמוד פתח האוהל האט זיך אראפגעשטעלט ביים עפענונג פונעם אוהל מועד, ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם, ער האט גערופן צו אהרן און מרים און זענען ביידע ארויסגעגאנגען פונעם אוהל מועד צום חצר. זאגט רשי בעמוד ענן, יצא יחידי, דער אייבערשטער איז געקומען אן די גאנצע פמליא זיינע, בלויז מיטן וואלקנזויל. שלא כמידת בשר ודם, אנדערש ווי א בשר ודם פירט זיך, מלך בשר ודם, כשיוצא למלחמה, האט ער מורא, ער וויל האבן ווי מער מענטשן מיט זיך, יוצא באוכלוסין, ער גייט ארויס מיט א גרויסע עולם, און נישט נאר צו א מלחמה, נאר ווען ער גייט פארשרייען איינער וואס האט זיך פארשולדיגט פאר אים, וועט ער אויך גיין מיט א גרויסע עולם, ס'שטערט אים נישט אז יענער ווערט פארשעמט דורך דעם. כשיוצא לשלום, ווען ער גייט ארויס מאכן שלום, יוצא במועטין גייט ער ארויס מיט ווייניג מענטשן. ומידת הקדוש ברוך הוא, יוצא למלחמה יחידי, ער האט נישט מורא פון גארנישט גייט ער ארויס אליינס אין מלחמה אריין שנאמר השם איש מלחמה, און די זעלבע זאך דא ווי ער איז געקומען פארשרייען אהרן און מרים איז ער געקומען איינער אליין, ער האט נישט געוואלט זיי זאלן פארשעמט ווערן פאר די גאנצע מחנה פון די מלאכים, ויוצא לשלום באוכלוסין, ווען ער גייט צו פרידן ענינים דעמאלס גייט ער מיט א גרויסע עולם, שנאמר רכב אלקים רבותים אלפי שנאן ווען דער אייבערשטער איז געקומען געבן די תורה איז ער געקומען מיט די אלע צענדליגע טויזנטער מלאכים. ויקרא אהרן ומרים, ער האט זיי גערופן שיהיו נמשכין ויוצאין מן החצר, אנדערע זאגן אז ס'איז בעסער ווען מ'זאל גורס זיין אל החצר, זיי זאלן קומען ארויס פונעם אוהל מועד צום הויף, לקראת הדיבור. ויצאו שניהם, זענען ביידע ארויס, ומפני מה משכם והפרידם ממשה, פארוואס האט ער זיי טאקע אוועקגעצויגן און צוטיילט פון משה רבינו, ווייל ער האט געוואלט ארויסברענגען די גאנצע לויב פון משה רבינו ווי חשוב זיין נביאה איז, לפי שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו. די האלב, די טייל פון די לויב פון א מענטש זאגט מען אפילו פאר אים, אבער די גאנצע זאגט מען נאר שלא בפניו ס'זאל נישט אויסזען ווי חניפה, וכן מצינו בנח, שלא בפניו נאמר איש צדיק תמים, מען האט אים אנגערופן א צדיק תמים, ובפניו נאמר ווען די אייבערשטער האט צו אים גערעדט האט ער געזאגט כי אותך ראיתי צדיק לפני, ער זאגט נישט תמים. דבר אחר, נאך א פשט פארוואס משה רבינו איז נישט מיט געווען מיט זיי ווען מען האט פארשריגן אהרן און מרים, שלא ישמע בנזיפתו של אהרן, ער זאל נישט מיטהאלטן ווי אהרן ווערט פארשריגן. פסוק ו', ויאמר און דער אייבערשטער האט געזאגט שמעו נא דברי, הערטס אויס ביטע מיינע רייד, אם יהיה נביאכם, אויב וועט זיין צו ענק נביאים, השם, איך באשעפער, במראה, נאר מיט אזא אויסזען, אזוי ווי א חלום, אליו אתודע וועל איך מיך צו אים באקאנט מאכן, בחלום אדבר בו, ער דאפלט זיך איבער, דער אייבערשטער זאגט, אלע אנדערע נביאים, ווען זיי זעען א מראה נבואה, איז עס נישט קיין קלארע זאך, ס'איז מער א פארנעפלטע זאך, ס'איז אזוי ווי ס'וואלט געווען אין א חלום, ס'איז נישט קיין קלארע זאך, זיי פארשטייען נישט קלאר די דברי נביאות, איז אלעס משלים און מליצות וואס מ'דארף עס אריינטייטשן, און ס'איז נישט צו יעדע צייט, ס'איז נאר ווען איך וויל מיך צו אים אנטפלעקן דעמאלטס אנטפלעק איך מיך צו אים, מה שאין כן ביי משה רבינו וועט ער ארויסברענגען אז ער האט געהאט דריי זאכן אנדערש און בעסער ווי אלע אנדערע נביאים, איינס אז ער האט זוכה געווען צו זען אסאך מער ווי זיי, ווי די פסוק גייט זאגן ותמונת השם יביט, ווי רשי ברענגט אראפ ער האט געקענט זען די אחוריים פונעם אייבערשטן כביכול, און אויכעט אז ער קען זען דעם אייבערשטן צו יעדע צייט ווען ער וויל בכל ביתי נאמן הוא, ער דרייט זיך ווי א בן בית, און אויכעט אז דער אייבערשטער רעדט צו אים פה אל פה זייער קלארע ווערטער אן קיין שום חידות און משלים, יעדעס ווארט פון תורה שבכתב, פון די חמשה חומשי תורה וואס דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה רבינו, האט א פשוט'ע פשט און מען קען עס זייער גרינג פארשטיין, אנדערש ווי די ווערטער פון די נביאים וואס ס'איז מער חידות און משלים וואס מען דארף פארשטיין דערצו. זאגט רש י שמעו נא דברי אין נא אלא לשון בקשה, האט זיך געבעטן ביי זיי אז זיי זאלן אים גוט אויסהערן, אם יהיה נביאיכם אם יהיו לכם נביאים, אויב וועט זיין צו ענק נביאים, השם במראה אליו אתודע שכינת שמי, די רואונג פון מיין נאמען אין נגלית עליו אנטפלעקט זיך נישט אויף אים באספקלריא המאירה מיט א קלארע דורכזיכטיגע גלאז, אלא בחלום וחזיון, ס'קוקט אויס ווי א חלום און אזוי ווי א מראה נבואה וואס מ'זעהט נישט געהעריג בהקיץ פסוק ז', לא כן עבדי משה, נישט אזוי איז מיין קנעכט משה רבינו, בכל ביתי נאמן הוא. אין מיין גאנצע הויז איז ער א באגלייבטער און א טראסטבארער און איך לאז אים זיך דרייען וואו ער וויל, ער קען צוקומען ווייטער ווי אנדערע נביאים און ער קען אריינקומען צו יעדע צייט, ער דארף נישט אפגעבן קיין דין וחשבון, ער דארף נישט באקומען קיין רשות אריינצוקומען. פסוק ח', פה אל פה אדבר בו, איז די פשוט'ע פשט אז דער אייבערשטער רעדט מיט אים פה אל פה, וואס דאס איז זייער א אפענע אופן, אן קיין משלים און מליצות, רש י זאגט אז פה אל פה אדבר בו מיינט אז דער אייבערשטער האט אים קלאר געזאגט ער זאל זיך פורש זיין, ומראה ולא בחידות, דער אייבערשטער געבט אים אריין דעם דיבור נבואה מיט א קלארן אופן וואס מען פארשטייט זייער גוט, אן קיין חידות, אן קיין משלים, אזוי ווי די אנדערע נביאים, ותמונת השם יביט, און אויכעט האט ער די זכי' צו דערגרייכן מער ווי די אנדערע נביאים, ער קען זען א געוויסע תמונה, הגם דער אייבערשטער האט נישט קיין שום תמונה, אבער די מראה אחוריים ווי רשי ברענגט אראפ, דאס האט משה רבינו זוכה געווען צו וואס קיין נביא האט נישט זוכה געווען. אויב אזוי ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה, פארוואס האט עטץ נישט מורא געהאט צו רעדן אין מיין געטרייען קנעכט אין משה רבינו? זאגט רש י פה אל פה אמרתי לו לפרוש מן האשה, כ'האב אים קלאר געזאגט אז ער זאל זיך פורש זיין, והיכן אמרתי לו? בסיני. ס'שטייט דארט אין פסוק לך אמור להם שובו לכם לאהליכם, גיי זאג פאר די אידן אז זיי זאלן זיך צוריקקערן צו זייערע געצעלטן נאכדעם וואס זיי האבן זיך דריי טעג אפגעשיידט פון זייערע פרויען, זאג זיי אז יעצט זאלן זיי צוריק גיין ואין אהלו אלא אשתו, ואתה פה עמוד עמדי, אבער דו משה רבינו, דו בלייב דא מיט מיר. הגם די גמרא זאגט אז דאס איז פון די דריי זאכן וואס משה רבינו האט אליינס געטון און דער אייבערשטער האט מסכים געווען צו אים, ממילא איז עס נישט געקומען אלס א באפעל נאר משה רבינו האט דאס אליין אנגעהויבן צו טון פון פריער, זאגט תוספות דארט אין מסכת שבת אז דאס איז טאקע געווען די טענה פון אהרן און מרים אז אפילו אויב דער אייבערשטער האט אים געהייסן, דער אייבערשטער וואלט עס נישט געהייסן אויב ער וואלט נישט אנגעהויבן דאס אליין צו טון פון זיך אליין, בדרך שאדם רוצה לילך בו מוליכין אותו, האבן זיי געהאט א טענה פארוואס משה רבינו האט זיך שוין פון פריער פורש געווען נאך פאר דער אייבערשטער האט אים געהייסן, ווי זיי האבן פארשטאנען פון צפורה'ס ווערטער אז ער האט זיך שוין פורש געווען נאך פאר עס איז געקומען די קלארע ציווי דערויף. ומראה ולא בחידות. ומראה זה מראה דיבור, דאס מיינט אז די דיבור איז געקומען מיט א קלארע אופן, שאני מפרש לו דיבורי במראת פנים שבו, איך בין אים מסביר דעם דיבור געהעריג ער זאל עס אליין איינזעהן, ואיני סותמו לו בחידות, איך פארמאך עס נישט מיט קיין באהאלטענע חידות. כענין שנאמר ליחזקאל אזוי ווי ס'שטייט ביי יחזקאל הנביא חוד חידה וגומר. יכול וואלט איך געקענט מיינען אז דאס מיינט די מראה שכינה, אז ער האט געקענט זעהן די שכינה, תלמוד לומר לא תוכל לראות את פני. כי לא יראני האדם וחי לעבעדיגערהייט קען קיינער נישט זוכה זיין, אפילו משה רבינו האט קיינמאל נישט געזען דעם עצם מראות מראה השכינה. ותמונת השם יביט, זה מראה אחוריים, ואחוריו, די קשר של תפילין, כענין שנאמר וראית את אחורי. בעבדי במשה, אינו אומר בעבדי משה, אלא בעבדי במשה, בעבדי, אין מיין געטרייע קנעכט וואלט עטס נישט געמעגט רעדן אף על פי שאינו משה, אפילו עס איז נישט משה, און במשה וואס ער איז אן ערליכער און אויסגעהאלטענער מענטש וואלט עטס נישט געמעגט רעדן אפילו אינו עבדי, אפילו איך וואלט אים נישט אויסגעקליבן אז ער זאל זיין מיין עבד, כדאי הייתם לירא מפניו, בכל אופן וואלט עטס געדארפט מורא האבן צו רעדן אויף אים. וכל שכן שהוא עבדי, און זיכער אזוי אז ער איז מיין געטרייער קנעכט ועבד מלך מלך, ממילא הייסט דאס כאילו עטס האט גערעדט אויף מיר, והיה לכם לומר, עטס וואלטס ווען געדארפט זאגן אין המלך אוהבו חינם, דער קעניג האט אים זיכער נישט ליב אומזינסט, ער איז זיכער אויסגעהאלטן מיט אלעס וואס ער טוט, ואם תאמרו איני מכיר במעשיו, טאמער וועט עטס זאגן, כאילו חלילה, איך ווייס נישט פונקטליך אלע זיינע מעשים עטץ ווייסט בעסער, און ער האט טאקע נישט אזוי אויסגעהאלטן זו קשה מן הראשונה, דאס איז נאך ערגער ווי די פריערדיגע טענה, ווייל דאס גרעניצט זיך מיט כפירה. פסוק ט', ויחר אף ה' בם וילך, עס האט זיך פארדראסן די צארן פונעם אייבערשטן אויף זיי, א לשון רבים, איין דעה אין חזל אז אהרן איז אויך נענש געווארן מיט צרעת, נאר עס איז גלייך אוועקגעגאנגען, און דער אייבערשטער איז אוועק געגאנגען זאגט רשי ויחר אף ה' בם וילך מאחר שהודיעם סרחונם נאכדעם וואס ער האט זיי איינגעמאלדן זייער זינד גזר עליהם נידוי האט ער גוזר געווען אויף זיי צו זיין דערווייטערט קל וחומר לבשר ודם שלא יכעוס על חברו עד שיודיענו סרחונו א מענטש זאל זיך קיינמאל נישט צוקריגן מיט יענעם פאר ער זאגט אים נישט קלאר וואס ער האט זיך פארזינדיגט, מה דאך דער אייבערשטער וואס ער ווייסט פונקטליך וואס טוט זיך ביי יענעם אין הארץ, און ער ווייסט אז יענער האט נישט קיין ענטפער, דאך האט ער איינגעזען פאר נויטיג אז ער זאל זיי איינמעלדן פונקטליך זייער עבירה בעפאר ער האט זיי פארשריגן. כל שכן א בשר ודם וואס ס'קען זיין אז די גאנצע מעשה הייבט זיך נישט אן, קען זיין יענער האט עפעס א גוטע תירוץ און די גאנצע רוגזא איז א אומזיסטיגע זאך, איז זיכער אז מ'דארף יענעם קודם מודיע זיין. פסוק י, והענן סר מעל האוהל, דער אבן עזרא זאגט אז דאס איז געווען דער וואלקן וואס איז אראפ געקומען לכבוד משה רבינו, און ס'איז געשטאנען ביי די פתח האוהל, און יעצט האט זיך עס אפגעטוהן פון די פתח האוהל, דער רבינו בחיי זאגט אז ס'קען זיין אז דאס איז דער געווענליכער וואלקן וואס מיט דעם איז געווען א סימן ווען מ'דארף זיך ציען, און דער אייבערשטער האט געוואלט דא קלארשטעלן אז די גאנצע סיבה פארוואס מען גייט זיך דא אויפהאלטן נאך זיבן טעג איז געווען צוליב דעם וואס מרים איז קרעציג געווארן, ממילא האט זיך די וואלקן אונטערגעהויבן פונעם געצעלט, און די אידן האט זיך געדאכט אז מען גייט זיך שוין אוועקציען, אבער דערווייל איז עס געבליבן שטיין דארט אויפן פלאץ האט זיך נישט אינגאנצן אוועקגעצויגן, און זיבן טעג האבן זיי געשטאנען און גערוהט אויף דעם זעלבן פלאץ נאכדעם וואס מען האט זיך שוין געהאט צוזאמגענומען צום ציען, און פון דעם האט יעדער געוואוסט וואס דא איז פארגעגאנגען, אז באמת האט מען זיך שוין יא געדארפט ציען נאר לכבודה פון מרים האט מען זיך דא אויפגעהאלטן זיבן טעג. והנה מרים מצורעת כשלג, מרים איז געווארן קרעציג אזוי ווי שניי ווייס, ויפן אהרן אל מרים, אהרן האט זיך געוואנדן צו מרים, זאגן חזל ער האט זיך אוועקגעקערט פון זיין קרעץ, זיין קרעץ איז אוועקגעגאנגען, דער נציב זאגט אז ער האט זיך אויסגעדרייט צו מרים כדי איבערצושמועסן מיט איר וואס מען טוט דא ווייטער וויאזוי מען גייט צוגיין און איבערבעטן משה רבינו, והנה מצורעת, און ער האט געזען אז זי איז נאך יא קרעציג, זיין קרעץ איז שוין אוועקגעגאנגען, און זי איז נאך געבליבן קרעציג, זאגט רשי, והענן סר, ואחר כך און נאר נאכדעם והנה מרים מצורעת כשלג, משל למלך שאמר לפדגוג, דער קעניג האט געזאגט פארן מחנך פון זיינע קינדער, רדה את בני, צוכט מיין זון, שלאג אים, אבל לא תרדנו עד שאלך מאצלך, זאלסט אבער ווארטן ביז איך גיי אוועק, שרחמי עליו, איך קען עס נישט צוקוקן, איך האב רחמנות אויף אים, אזוי איז דא די השראת השכינה כביכול אוועקגעגאנגען בעפאר די שטראף פון די צרעת איז געקומען אויף מרים. אין די ראשונים שטייט נאך א סיבה ווייל די ענן איז דאך קדושה און צרעת איז טומאה און ס'קען נישט זיין אינאיינעם ממילא האט זיך קודם די קדושה אפגעטון און נאכדעם איז געקומען די טומאה פון צרעת. פסוק יא ויאמר אהרן אל משה האט אהרן געזאגט צו משה רבינו בי אדוני איך בעט דיך מיין האר אל נא תשת עלינו חטאת זאלסט נישט ארויפלייגן אויף אונז א זינד זאג נישט אז דאס וואס אונז האבן זיך דא פאררעדט אקעגן דיר איז געווען א מזיד אז אונז האבן א שטענדיגע חטא אין אונז, עס איז באשטימט אין אונז און אונז זעמיר כסדר פארנומען פון דעם, אשר נואלנו, אונז האבן זיך פשוט באנארישט ואשר חטאנו, און אונז האבן געזינדיגט בשוגג. זאגט רש"י נואלנו כתרגומו, דער תרגום זאגט דאטפשנא, עס איז א לשון אויל, וואס א אויל מיינט אויך א נארישער מענטש, און די דאפלטע לשון אשר נואלנו ואשר חטאנו, זאגט דער רבינו בחיי, נואלנו, אונז האבן זיך באנארישט צו רעדן אויף דיר, און מיט דעם חטאנו האבן מיר זיך פארזינדיגט אקעגן די שכינה. דער אור החיים הקדוש זאגט אז די חלק וואס זיי האבן געהאלטן אז די נבואה פון משה רבינו איז די זעלבע גרויס ווי זייער נבואה, און וויבאלד זיי האבן זיך נישט פורש געווען האט ער זיך אויך נישט געדארפט פורש זיין, דאס האבן זיי יעצט אנערקענט איז געווען א נארישקייט צוצושטעלן, און דאס וואס זיי האבן דן געווען אז ער פירט זיך נישט ריכטיג, דאס איז געווען אשר חטאנו. דער מלבי"ם זאגט אז דאס אז אהרן האט געשוויגן ווען מרים האט צו אים גערעדט, כאילו ער איז אביסל מסכים מיט אירע ווערטער, דאס איז געווען א נארישקייט, ער וואלט ווען געדארפט ענטפערן אז ס'איז נישט אזוי, און אשר חטאנו דאס האט ער געזאגט אקעגן מרים, וואס אפילו זי האט באמת יא גערעדט אויף משה רבינו, דאס איז אבער געווען נאר א שוגג און נישט קיין מזיד. פסוק י"ב אל נא תהי כמת. זאל זי מרים נישט זיין אזוי ווי א טויטע, אשר בצאתו מרחם אמו, ווי רש"י טייטשט, צוליב דעם וואס זי איז ארויסגעקומען פון די זעלבע רחם פון אונזער מוטער, און זי איז אונזערס א שוועסטער, ויאכל חצי בשרו, אויב דו וועסט נישט מתפלל זיין אויף איר, וועט דאס זיין אזוי ווי ס'איז פארלענדט געווארן די האלב פון אונזער פלייש, ווייל זי איז דאך א חלק פון אונז, ממילא מוז מען אונז מתפלל זיין אויף איר, מען מוז איר זען אויסצוהיילן.

ווערט דאס גערעכנט אויף אונז כאילו עס איז אויפגעגעסן און פארלענדט געווארן די האלב פון אונזער פלייש, כענין שנאמר כי אחינו בשרנו הוא. ולפי משמעו אף הוא נראה כן, זאגט רש"י אפילו ווען אונז זאלמער זאגן אז די פשט אין פסוק איז אזוי ווי די פשוט'ע פשט, קען מען אויכעט אזוי מפרש זיין אז ס'מוז נישט זיין אז די פסוק האט מכנה געווען און ארומגעדרייט און געשריבן אמו אנשטאטס אמנו, ווייל מ'קען אריינלערנען א פשט כאילו מ'רעדט דא פון א פרעמדן מענטש, אין ראוי לאח להניח את אחותו להיות כמת, ס'פאסט נישט פאר א ברודער צו לאזן זיין שוועסטער צו זיין ווי א מת, אשר בצאתו מאחר שיצא זה מרחם אמו של זה שיש כח בידו לעזור ואינו עוזרו וויבאלד דער וואס ער ליידט דא איז ארויסגעקומען פונעם זעלבן רחם פון די מאמע פון דעם אנדערן מענטש וואס ער קען איר ארויסהעלפן ואינו עוזרו און ער העלפט נישט ארויס הרי נאכל חצי בשרו. הייסט דאך דאס ווי ס'איז אויפגעגעסן געווארן די האלב פון זיין פלייש, שאחיו בשרו הוא, א ברודער איז דאך אזוי ווי די זעלבע שטיק פלייש, ממילא זאגט רש"י, ס'קען זיין אז די פסוק האט נישט דווקא מכנה געווען און זיי האבן גערעדט פון זיך, און די פסוק האט געשריבן כאילו מ'רעדט פון א פרעמדן, ווייל ס'קען זיין ער האט אים אנגעכאפט א משל טאקע פון א פרעמדע ברודער און שוועסטער, וואס אויב איינער פון זיי ליידט און דער צווייטער נעמט זיך נישט אן פאר אים און ער העלפט אים נישט ארויס דארט וואו ער קען, הייסט דאס כאילו ס'איז נאכל חצי בשרו. ברענגט רש"י נאך א פשט, דבר אחר אויף דעם אל נא תהי כמית, אם אינך רופאה בתפילה מי מסגירה ומי מטהרה. זאל מרים נישט זיין אזוי ווי א טויטע וואס האט נישט קיין שום האפענונג, וואס מ'קען שוין גארנישט טון דערצו אז זי זאל ווערן צוריק לעבעדיג. אזוי אויך, טאמער דו וועסט איר נישט אויסהיילן מיט דיין תפילה, וועט נישט זיין ווער ס'זאל איר איינשליסן אזוי ווי די דין פון א מצורע ספק, אדער רייניגן אינגאנצן. ווייל אני איך אהרן וואס איך בין דער כהן גדול, אי אפשר לראותה, איך קען איר נישט באטראכטן און מטהר זיין, שאני קרוב, איך בין דאך נאנט צו איר, איך בין דאך איר ברודער, ואין קרוב רואה את הנגעים. דאס האט ער געזאגט לויט די שיטה פון רבי מאיר וואס ער האלט אז א קרוב קען נישט זען קיין נגעים. און אהרן'ס קינדער, אלעזר און איתמר זענען דאך אויכעט געווען צו נאנטע קרובים צו קענען באטראכטן די נגעים, פנחס בן אלעזר איז נאכנישט געווען דעמאלטס קיין כהן, וכהן אחר אין בעולם, אן אנדערער כהן אויסער אונז איז דאך נאכנישט דא. וזה, און דאס איז די פשט וואס די פסוק זאגט אשר בצאתו מרחם אמו, די פראבלעם הייבט זיך אן פון דעם וואס זי איז מיינס א שוועסטער און זי איז ארויסגעקומען פון די זעלבע רחם פון מיין מאמע, וואס דערפאר קען איך נישט באטראכטן איר נגע. און תוספות שטעלט זיך אז לכאורה, א מצורע הייסט בכלל נישט טמא ווילאנג דער כהן באטראכט אים נישט און ער זאגט דו ביסט טמא, ממילא אז ס'איז נישט דא קיין כהן אויף די וועלט וואס זאל איר מטמא זיין, איז דאך גוט וועט זי זיין טהור. זאגט תוספות ניין, טמא איז זי שוין געווארן פון דעם וואס דער אייבערשטער האט איר פארשעמט און האט איר אנגעשריגן און האט איר געגעבן דעם קרעץ, און האט איר דערווייטערט פון די מחנה, דאס איז די טומאה, נאר ס'האט זיך אויסגעפעלט א כהן כדי איר מטהר צו זיין. און דאס האט ער געזאגט אז וויבאלד ס'איז נישטא קיין אנדערע כהנים איז א פראבלעם ווייל ווער וועט איר מטהר זיין? פסוק יג, ויצעק משה אל ה' לאמר האט משה רבינו געשריגן צום אייבערשטן אזוי צו זאגן דער אייבערשטער זאל אים ענטפערן צו ער גייט איר טאקע אויסהיילן, קייל האט ער גערעדט צו די מדת החסד, נא איך בעט דיך, רפא נא לה, הייל איר יעצט אויס, זאגט רש"י קייל נא רפא נא לה, בא הכתוב ללמדך דרך ארץ, שהשואל דבר מחבירו ווער ס'בעט עפעס פונעם חבר, צריך לומר שניים או שלושה דברי תחנונים, דארף ער אריינווארפן צוויי דריי געבעט ווערטער ואחר כך יבקש שאלותיו און נאכדעם זאל ער אנהייבן בעטן וואס ער וויל, אזוי איז אויך דא, קייל איז איין לשון פון א געבעט און נא איז א צווייטע לשון פון א געבעט. לאמר, מה תלמוד לומר? וואס איז די פשט פון דעם לאמר דא? ער דארף דאך עס נישט איבערזאגן פאר נאך איינעם. אמר לו משה רבינו האט געזאגט פארן אייבערשטן השיבני ענטפער מיר צוריק אם אתה מרפא אותה אם לאו צו דו גייסט איר אויסהיילן אדער נישט. עד שהשיבו ביז ער האט אים טאקע געענטפערט ואביה ירק ירק וגומר. ווייל משה רבינו האט פארלאנגט רפא נא לה, הייל איר יעצט אויס, אויף דעם האט דער אייבערשטער געענטפערט, מען קען נישט יעצט אויסהיילן, ווייל דעמאלטס, וועט אויסקומען אז זי בכלל נישט געווען פארשעמט מער ווי א קורצע צייט, און ס'דארף זיין כאטשיג זיבן טעג ווי די פסוק זאגט ווייטער. ר' אלעזר בן עזריה אומר בארבעה מקומות ביקש משה מלפני הקדוש ברוך הוא להשיבו אם יעשה שאלותיו אם לאו מ'טרעפט אויף פיר פלעצער וואו משה רבינו רעדט צום אייבערשטן און ער פירט אויס לאמור ווייל ער וויל די אייבערשטער זאל אים ענטפערן אויף דעם כיוצא בו וידבר משה לפני השם לאמור האט ער דארט געטענה'ט הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה מה תלמוד לומר לאמור, השיבני האט געבעטן די אייבערשטער זאל מיר ענטפערן אם גואלם אתה אם לאו צו דו גייסט אויסלייזן אדער נישט, עד שהשיבו ביז דער אייבערשטער האט אים געענטפערט עתה תראה, וואס דאס שטייט גראדע פארדעם אבער אין מוקדם ומאוחר בתורה, אז ס'וועט קומען די גאולה מכל מקום האט ער אים געענטפערט. כיוצא בו נאך א פלאץ טרעפט מען וידבר משה אל ה' לאמור, יפקד ה' אלוקי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, דער אייבערשטער האט געבעטן, משה רבינו האט געבעטן פונעם אייבערשטן ער זאל אויפנעמען א ממלא מקום אנשטאטס אים, השיבו קח לך האט ער אים געזאגט ער זאל טאקע נעמען יהושע בן נון, כיוצא בו ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור ער האט איינגעריסן צו קענען אריינגיין קיין ארץ ישראל, השיבו רב לך, די אייבערשטער האט אים געזאגט ער זאל מער נישט מתפלל זיין אויף דעם. רפא נא לה. מפני מה לא האריך משה בתפילה, פארוואס האט ער נישט מאריך געווען, ער האט נישט ארויסגעברענגט די לויב פונעם אייבערשטן, ער איז גלייך צוגעגאנגען צו די בקשה, שלא יהיו ישראל אומרים די אידן זאלן נישט זאגן אחותו עומדת בצרה זיין שוועסטער שטייט דא אין א צרה והוא עומד ומרבה בתפילה און ער מאכט אן אריכות ער דאווענט לאנג דבר אחר נאך א פשט שלא יאמרו ישראל אידן זאלן נישט זאגן בשביל אחותו הוא מאריך בתפילה צוליב זיין שוועסטער דאווענט ער לאנג אבל בשבילנו אינו מאריך בתפילה ווען ס'האנדלט זיך אין אונזערע זאכן טוט ער נישט אזוי לאנג דאווענען. פסוק י"ד, ויאמר ה' אל משה האט דער אייבערשטער געזאגט צו משה ואביה, ווען איר טאטע, ירוק ירק בפניה, זאל זיך ווען אויפרעגן אויף איר, און איר פארשעמען, כאילו ער פארשפייט איר אין פנים, הלא תכלם שבעת ימים, וואלט איר דען נישט פארשעמט געווארן, און נישט געגאנגען זען דעם טאטנ'ס פנים זיבן טעג? איז דאך כל שכן אז ווען דער אייבישטער פארשרייט איר אזוי, וואלט זי געדארפט כאטשיג דאפלט צייט זיין פארשעמט. אבער דיו לבא מן הדין להיות כנדון, תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה, זאל זי זיין פארשלאסן זיבן טעג אינדרויסן פון די מחנה, ואחר תאסף און נאכדעם וועט זי קענען אריינקומען זי וועט ווערן אויסגעהיילט פון איר קרעץ. זאגט רש"י ואביה ירק ירק בפניה ואם אביה הראה לה פנים זועפות, ער האט געוויזן א טרויעריגע אויפגערעגטע פנים, הלא תכלם שבעת ימים, קל וחומר לשכינה י"ד יום, וואס תוס' זאגט אז די חשבון פון די י"ד יום, ווייל די גמרא זאגט אז די. מענטש האט אין זיך דריי שותפים, דער אייבערשטער, די טאטע און די מאמע. די טאטע איז משפיע די ווייסע חלקים, פון דעם קומט ארויס די אדערן, די ביינער, די נעגל, די מח, און די ווייסע חלק פונעם אויג. די מאמע געבט די רויטע חלקים, פון דעם קומט די הויט, די פלייש, די בלוט, די האר, און די שווארצקייט פונעם אויג. דער אייבערשטער געבט אבער אריין אין א מענטש צען זאכן, די רוח, די נשמה, די אויסזען פונעם פנים, די דעת, די בינה, די שכל, דאס זע-קראפט פון די אויגן, דאס הער-קראפט פון די אויערן, און די רעדן פון די ליפן, און די גאנג פון די פיס, צען זאכן, קומט אויס אז דער אייבערשטער האט א דאפלטע חלק ווי די טאטע און ווי די מאמע. ממילא ווען א טאטע וואלט פארשעמט דעם קינד, וואלט זי געווען בנזיפה זיבן טעג, קל וחומר ביים אייבערשטן, י ד יום. אלא דיו לבא מן הדין להיות כנדון, ס'איז גענוג פאר דער וואס קומט ווערן דא ארויסגעלערנט צו זיין אזוי ווי דער מלמד פון וואו מען לערנט עס ארויס, לפיכך אף בנזיפתי, אויך ווען איך האב איר פארשעמט און פארשריגן תסגר שבעת ימים זאל זי זיין פארשלאסן זיבן טעג. ואחר תאסף, אומר אני זאגט רש י, כל האסיפות האמורות במצורעים, איבעראל ביי מצורע וואו מען טרעפט א לשון פון איינזאמלען, על שם שהוא משולח מחוץ למחנה, ווילאנג ער איז קרעציג איז ער ארויסגעשיקט פון די מחנה, כשהוא נרפא ווען ער ווערט אויסגעהיילט נאסף אל המחנה ווערט ער אריינגענומען צו די מחנה, לכך כתוב בו אסיפה ס'א לשון הכנסה ער ווערט אריינגענומען צוריק צווישן דעם עולם. פסוק ט ו, ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, מרים איז טאקע פארשלאסן געווארן אינדרויסן פון די מחנה זיבן טעג, והעם לא נסע עד האסף מרים, און די פאלק האט זיך נישט געצויגן ביז מרים איז געווארן אויסגעהיילט און אריינגעברענגט געווארן צוריק צו די מחנה, די וואלקן האט זיך נישט אויפגעהויבן, די גאנצע פאלק איז געשטאנען און געווארט, מען האט זיך שוין געדארפט פארדעם ציען, און מען האט זיך שוין אנגעהויבן רישטן צו די נסיעה, אבער יעצט האט מען געזען אז די וואלקן בלייבט נאך אויפן פלאץ, איז מען געבליבן דא נאך זיבן טעג לכבודה. זאגט רש י והעם לא נסע זה הכבוד חלק לה המקום, דער כבוד האט דער אייבערשטער איר צוגעטיילט בשביל שעה אחת וועגן די וויילע, שנתעכבה למשה וואס זי האט זיך אויפגעהאלטן פאר משה רבינו כשהושלך ליאור אלס פיצל קינד ווען מען האט אים אריינגעווארפן מיט א קעסטעלע אין טייך, שנאמר ותתצב אחותו מרחוק זי האט זיך אהינגעשטעלט פון דערווייטן לדעה מה יעשה לו צו וויסן וואס וועט געטון ווערן מיט אים. פסוק זאגט אזוי, ואחר און נאכדעם וואס מרים איז אויסגעהיילט געווארן נסעו העם מחצרות, האט די גאנצע פאלק זיך אוועקגעצויגן פון חצרות, ויחנו במדבר פארן און זיי האבן גערוהט אין מדבר פארן, באמת חצרות איז אויכעט געווען אין מדבר פארן, און יעצט האבן זיי זיך געצויגן פון חצרות צו קדש ברנע, וואס פון דארט האט מען ארויסגעשיקט די מרגלים, נאר דער רמבן איז מסביר אז די פסוק וויל ארויסברענגען אז אנדערש ווי די פריערדיגע נסיעה ווען מען האט זיך די ערשטע מאל געצויגן האט מען זיך געצויגן פון איין מדבר צו די אנדערע פון מדבר סיני צו מדבר פארן, יעצט איז מען געבליבן אין דעם זעלבן מדבר מען האט זיך נאר געצויגן פון איין געגנט דערפון צו א צווייטן געגנט דערפון, און ער שרייבט נישט קלאר ויחנו בקדש ברנע ווייל ס'קען זיין זאגט דער רמבן אז ס'איז געווען נאך אסאך נסיעות אינדערמיט ביז מ'איז אנגעקומען קיין קדש ברנע און ער וויל נישט אלעס אויסרעכענען, ער ברענגט נאר ארויס אז דאס איז די קדש ברנע פון מדבר פארן און נישט א צווייטע קדש וואס דאס איז שוין געווען נענטער צו ארץ כנען וואס דארט איז פארגעקומען די מעשה פון די מי מריבה.